א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמיני, און ס'איז אויך פרשת פרה. דער אמת איז כ'האב שוין געמאכט א דרשה, כ'האב שוין צוגעלייגט, יעצט מוז איך צולייגן נאך זייער א וויכטיגע זאך וואס איז צוגעקומען נעכטן ביינאכט, איז געווען צוויי זאכן, איינס איז ס'איז געווען א חתונה וואס דער העלמעצער רב א שייע פעקעטי טפעטעקי קעפעטיקי כ'ווייס נישט פונקטליך וויאזוי דאס איז לאכט זיך אויס און ער זאגט, פארן רבונו של עולם האסטו אונז געגעבן א תורה מיט הלכות גיטין, אבער דאס איז געזאגט געווארן פאר פעדרא ראדריגעז נישט פאר אידן, און ס'איז א שאנדע דא איז אויכעט אינוואלווד אלי יוסף גערטנער וואס ער הייסט פון די מכובד'יגע מענטשן אין שטאט, א זון פון דער רב זיינוול גערטנער, זיין זון שלום נחום, דא איז אינוואלווד א גט. וואס דאס איז געווען אויסגענומען זיך מיט די דיינים אז זי וועט געבן וויזיטעישאן, זי האט נישט געגעבן, זי האט זיך אויסגעלאכט, און יעצט גייט זי און זי האט חתונה, דאס איז דאך אונזער סיסטעם. שא, יעצט, חיים פלאר, דער אמעריקען חיים פלאר, ער איז געווען דער וואס האט אונטערגעשריבן קעגן מיר אויכעט. פונקט אזוי ווי אמת איז געווען דאס וואס ער האט אונטערגעשריבן קעגן מיר, פונקט אזוי איז אמת דאס אז זי מעג חתונה האבן, איז ער איז געווען דער ראש המסדרים דארטן, און ער האט געשריבן זי מעג. חתונה האבן, און דער עולם איז אריין אין זיין כולל, ס'איז געקומען א מנין חברה זענען אריין אין זיין כולל און געשריגן דו שייגעץ דו מנוול, דאס הייסט מ'לאכט אנאן סיי די דיין חרם, דאס האב איך ווען געדארפט טוהן, נאר מיין מלחמה איז נישט געווען צו חיים פלאר איז א דרערדליגער צו נישט, מיין מלחמה איז געווען צו די קינדער זענען סעיף צו נישט, און מ'האט זיך ברוך השם געשטעלט אויף א סעיף פלאץ, ברוך השם, סאו חיים פלאר דו דרערדליגער, דו גארנישט וואס דו ביסט, דער עולם האט זיך גענומען איבער. ער איז אן אמעריקאנער, ער איז א יענקי דודל דעני, איך ווייס נישט ווי ער קומט אריין דא צו פירן ביי אונז, ער א גאנצע דעה זאגער, ער שרייבט אונטער מיט איצעלע פימפ'ס דיינים, עניוועי, נאכדעם איז מען געגאנגען צו חזקל גאלד, חזקל גאלד איז געווען דער פרומער איז ארויס געגאנגען פון סאטמאר ווייל ער האט געהאלטן אז סאטמאר פארט שלעכט, ס'איז געקומען אונטער צו שרייבן אז די קינדער ווערן מאלעסטעד, איז ער געווען דער ערשטער וואס האט אונטערגעשריבן קעגן מיר. ווער ביסטו חזקל גאלד? וואס? ווייל דיין טאטע האט דיך געמאכט מיט א כזית'ל? דער גאלד איז געווען, זיין טאטע איז געווען פון די גרעסטע חסידים פון פון ברוכ'ל ראבינאוויטש פון מונקאטשער. ער זאגט אז זיין הייליגקייט קומט ווייל ער איז געווען דער ערשטער נאך די מקווה נאך ברוך ראבינאוויטש. געשטופט און געלאפן און סאטמאר האט זיך אויסגעמאכט און געשטופט און ס'שטייט אין שולחן ערוך מ'זאל זיך נישט שטופן פן ינתק שיני כרכשתא ער האט געשטופט און וואס האט ער ארויס געשטופט חזקל גאלד דעם בהמה האט ער ארויס געשטופט פון די שיני כרכשתא און זיין זיידע שמואל זיינוול'ס טאטע איז געווען א איינפאכער שיכור אין די גאס יעדער האט עס געוויסט אלע קינדער זענען אים נאכגעלאפן א שיכור אין די גאס. שבת. און ער גייט אונטערשרייבן אויף מענטשן זאלן נישט האבן וואו צו דאווענען. ווער ביסטו? דו האסט א מורא געהאט אז סאטמאר פארט לינקס, ביסט ארויסגעגאנגען, האסט מקדש געווען שם שמים, און ווען ס'קומט צו טאטשן קינדער מעג מען? ווער ביסטו חזקל גאלד? ביי דעם האבן זיי געמיינט זיי האבן איבערפארן נחום ראזענבערג, אוי דער אייבערשטער גייט יעדן באצאלן, מ'איז אריין אין פראנט פון חזקל'ס הויז מ'איז אריין אין זיין בית מדרש, מ'האט אנגעהויבן צו שרייען דו שייגעץ דו מנוול, דו ביסט מתיר אן אשת איש, און ס'דא ער שרייט נעבעך דער הרב געשטעטנער. דער איצעלע פּימפּ, דער שײגעץ, רופֿט אים דער שטרײַמל-מאַכער. װי נעמט מען נאָך אַזעלכע שטרײַמל-מאַכערס? ער איז מברר יעדע זאַך על-פּי הלכה, און דאָ קומען אָן רבנים, איך זאָג אַזױ! אַה, חײם פֿלאָר, איך מײן אַזױ! דו מײנסט אַזױ? עניװעי, נאָכדעם איז דאָ דער דריטער פֿון בית-דין, קױפֿמאַן. דער קױפֿמאַן, ער איז אַ קוקניק. ער איז אַ תּלמיד פֿון קוק. ער איז בכלל אַן אַמעריקען, ער איז נאָך אַרגער װי אַן אַמעריקען. די ער איז אבער איין מענטש וואס איך געב אים קרעדיט, ווייל ער האט דעמאלטס געזאגט פאר חיים פלאהר ווילסט איך זאל אונטערשרייבן, זיי האבן געוואלט א בית דין פון פלאהר, נו איך פייף זיך אויס פון בית דין פון פלאהר, מ'האמער שוין געזעהן, אונז האמער א בית דין אין סאטמאר וואס דער איינער פון די גרעסטע דיינים האט מזנה געווען מיט זיין טאכטער צען פופצען יאר, און אונז האמער א צווייטן חזקאל טייטלבוים אליהו מלאך הברית וואס ער האט מזנה געווען מיט די שוועגערין, און אונז לאכמער, זלמן לייב פיליפס האט געשטופט אין אחור כמכחול בשפופרת דעמאלטס ביי אין סענדז סטריט פאר חזקאל טייטלזאנס ברודער לייביש און לייביש האט מיט אים געשטופט נו האטס אפ מיט די בית דינס ווער זענט עטס עטס קענטס נישט שרייט מיר אויף כלל ישראל איז עניוועי פאר דעם קויפמאן איז אים בין איך מחויב צו זאגן אז ער האט זיך אנגענומען דעמאלטס פאר די קינדער און ער האט געזאגט איך וויל זען נחום ראזענבערג דא דאס האבן זיי נישט געוואלט ווער עס האט געזאגט ער וויל זיך טרעפן מיט מיר האבן זיי געזאגט ניין זענען נישט אינטרעסירט. אזוי זענען זיי ארומגעגאנגען צו אלע רבנים, דער וויענער רב האט געזאגט ער וויל רעדן מיט מיר, האבן זיי געזאגט איך ברויך נישט דיין חתימה, אזוי האבן זיי געטון מיט יעדן רב, פארוואס האבן זיי מורא געהאט, ווייל איך וואלט זיי געזאגט, מען שטופט אריין אין יעדן יונגל און אין יעדן מיידל כמכחול בשפופרת און מען מאכט זיי קראנק, איך האב נישט קיין מורא געהאט פאר זיי, באט עניוועי, ער דער אנדערער דער קויפמאן, ער איז אויכעט א חלק פון דעם שייגעץ בית דין וואס ער האט עס מתיר געווען, סאו אז ער האט געטון גוט ביי מיר מיינט נאכנישט אז איך מעג אים, איי קען לעט אים געט עוועי וויט איט, ער האט געטון אן עוולה שאין כמוה. יעצט דאס האט אזוי שטארק געהיט היסטערי אז דאס איז אויף ישיבה ווארלד נוס, מען קען זען דעם גאנצן פראטעסט, מען קען זען אלעס, מען גייט זיך נישט לאזן פון די רבנים, איר זענט דרעק ליגנערס נואפים זנאים, איר זענט דאס ארגסטע פון כלל ישראל, אין כלל ישראל איז נישט דא אזויפיל שמוץ וויפיל די רבנים זענען, אפילו אין דור המדבר ווען ס'איז געווען דארטן דאס ארגסטע, די ערב רב, זענען זיי געווען צדיקים גמורים קעגן יעדן רב וואס אונז קען מיר דא. בקיצור דאס איז געווען א סענזאציע אז ס'איז א מחאה, יעצט איך וויל יעדן געבן א נאמבער, ס'איז כמעט ווי מיין נאמבער, ס'איז ניין פייוו וואן טו סיקס טו טרי סעווען טו טו, ס'איז דארטן דא דריי קעסטלעך, טו פיפטי, טו פיפטי וואן און טו פיפטי טו, דארט האט איר אלע דרשות וואס איז געזאגט געווארן דארטן קעגן די דריי רבנים, עס איז פון ר' אלטר משה גאלדבערגער, און ער האט עס זייער גוט געזאגט און איך האב הנאה, איך האב הנאה אז דער עולם לאזט זיך מער נישט פון רבנים. איך האב זיי אראפ גענומען די הויט פון פנים, ס'איז נישט דא מער קיין רבנים, ס'איז דא זנאים, שקצים, געלט מאכערס, און דעטס איט, און יעדער קומט אן מיט א קליינע פרומע זאך, דער מאכט א כזית'ל פארן אייבערשטן אין בית הכסא, דער אנדערער נעמט נישט קיין געלט פון די רעגירונג, וואס דאס איז זייער גוט די אלע זאכן, און דער דריטער האט נישט אונטערגעשריבן קעגן מיר ווייל ער האט מיך נישט געזען. ס'איז זייער גוט, אבער עטץ קענטס נישט טרעטן אויף די תורה איבעראל. עה איך זאג אזוי, ווער ביסטו? זאג אזוי ווי ווינרוף האט מיר געזאגט, איך הייס זאלסט אראפנעמען טייטלבוים, פרעג איך פארוואס, זאגט ער ווייל איך בין דעת תורה, האב איך געזאגט דאס איז די מיעסטע ווארט וואס איז דא אין כלל ישראל און דאס האט אונז אראפגעברענגט, כ'וויל עס אפילו נישט הערן. עניוועי, דאס איז איין זייער א וויכטיגע זאך וואס איז נעכטן געווען, און ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז דער עולם זאל זען וואס דא גייט פאר. נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס דאס איז געווען זייער זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז געווען נעכטן אין סיטי האל איז געווען אן אסיפה, ס'איז דארט געווען מעיאר דעבלאזיאו, ס'איז געווען בערך זיבעציג אכציג מענטשן אין דעם צימער, און מ'האט אנגעהויבן מסביר צו זיין אז מ'טוט פארשטערקערן די געזעצן ווער ס'עט טשעפען מיט די געי חברה, ווער ס'עט טשעפען מיט די געי קאפלס, און ווער ס'עט זיי נישט אריינלאזן אין פאבליק טוילעטס די מענער ביי די פרויען, די פרויען ביי די מענער, סאו איך כאפ נישט. פרעזידענט קענעדי, דזשאן פיטצדזשעראלד קענעדי האט צובראכן די מחיצה אין די פאבליק סקולס. קיינער האט נישט געוואלט ס'זאלן גיין אין פאבליק סקולס יונגלעך און מיידלעך, פשוט מען וויל דער יונגל זאל לערנען און דאס מיידל, דא עט זיך פארקוקן אויף א מיידל, דא עט זיך פארקוקן אויף א יונגל, ס'עט נישט טויגן. איז ער געגאנגען דער רשע דער ימח שמו'ניק, וואס זיין טאטע איז געווען דער אמעריקען אמבעסעדער צו היטלער'ס דייטשלאנד און ער איז געווען א פרענד מיט היטלער, און ער האט געלאזט אויסבלוטיגן אלע אידן, ער האט געמאכט זיכער אז מ'האט נישט אויפגענומען די רבנים, און דעמאלטס האט זיי ר' אהרן קאטלער געשאלטן, און נאכדעם ווען ס'איז געשטארבן נאך א קענעדי און נאך א קענעדי האבן זיי, אז די צייטונג, אמעריקען צייטונג ווייסט, דאס איז די קורסד פעמילי פון ראביי קאטלער, ער איז געשטאנען ווי א דאגי פֿיר און צוואַנציק שעה אינדרויסן פון די ווייט האוז מיט צענדליגע רבנים און מ'האט זיי נישט אריינגעלאזט צו פרענקלין דילאנאו רוזעוועלט. FDR. ער איז געווען פרעזידענט אין אמעריקע פון נײַנצן הונדערט דרײַ און דרײַסיק ביז נײַנצן הונדערט פֿינף און פֿערציק, מ'האט נישט געמאכט דעמאלטס קיין וואוטס ווייל ס'איז געווען א שעת מלחמה, סאו דער שייגעץ דער הונט האט אונז אויסגעמישט אין די פאבליק סקולס בויס ענד גירלס, יונגלעך און מיידלעך, און מ'קען נאך זעהן אויף אלע אלטע פאבליק סקולס שטייט עקסטער ענטרענס פאר די בויס און עקסטער ענטרענס פאר די גירלס. וואס איז געשען נאכדעם? מ'האט אים גראד געשאסן. ס'איז דא אמאל וואס איינער טוט אזא זאך וואס אפילו מיטן גרעסטן הסתרת פנים זאגט דער אייבערשטער וועיט א מינוט דו מיינסט נאך ס'איז הסתרת פנים? דו טאטשט א זאך וואס איך האב פיינט אלהיהם של אלו שונא זימה, וועל איך דיר ווייזן וואס איך קען. עניוועי האבן זיי געמאכט א אסיפה נעכטן און מ'האט נישט גערופן מ'האט ס'איז געווען בסוד. איינער איז עס דערגאנגען און מען האט נישט געלאזט קיינער זאל קומען און למעשה האט מען דארט פארשטערקערט נאכאמאל די געי און ווער ס'עט זיי טשעפענען דער עט באקומען גרויסע פיינס און די טוילעטס מעגן זיי גיין זיי האבן דאך א דין ווי א זכר ווי א נקבה מען דארף דורכלערנען יעצט דעם גאנצן מנחת חינוך אמאל פלעגט מען די מנחת חינוך זאגן וואס איז מיט א טומטום וואס איז מיט אנדרוגינוס באט מען ווייסט נישט וואס ווער ווען א מענטש טראכט ווי איז דאס ווען איז דאס די חברה זענען טומטומס מיט אנדרוגינוס מען ווייסט בכלל נישט מען דארף אנהייבן א נייעם שלחן ערוך, אין וועלכן טוילעט זיי מעגן גיין, צו אין די מענערישע צו אין די פרויענישע, זאגט מען זיי מעגן גיין אין ביידע, זיי האלטן נישט ביים דורך לערנען דעם מנחת חינוך, על כל פנים מען גייט מאכן נאך שווערערע געזעצן, און פארטיג. עס איז געווען דארטן פיר מענטשן וואס זענען געקומען קעגן, שטעל דיר פאר דער רבונו של עולם האט אין ברוקלין האט ער מסתם אנדערטהאלבן מיליאן אידן, פיר מענטשן האבן זיך געקענט דארט אנרוקן, שטעל דיר פאר וואסערע השפלה, וואסערע מרידה אינעם הייליגן באשעפער דאס איז, און נאכדעם וואונדערט מען זיך פארוואס האט היטלער אויסגעהארגעט אלע אידן, און ווי איז די רבונו של עולם געווען? כ'וויל ענק זאגן, דעמאלטס איז נישט געווען אינטערנעט, איך ווייס נישט וואס נאך די אידן האבן דעמאלטס געטון, נאר וויאזוי ס'איז יעצט קען איך נישט פארשטיין וויאזוי די רבונו של עולם האט צוריקגעלאזט כלל ישראל, מ'לאכט אים און מ'שפייט אים אין פנים, דער אייבערשטער האט נישט קיין. פנים, אבער שטייט דאך פני השם בעושי רע, מען לאכט אים און מען שפייט אים אין פנים, רבותי עטס הארעוועטס פאר גארנישט, נארט קאריע זאגט ער קען אנקומען אויף מאנהעטן באמבעדירן מיט היידרידזשען באמבעס, איראן זאגט ער קען באמבעדירן ארץ ישראל און ער גייט עס באמבעדירן, ער טרייט אויס יעדן טאג מיסלס און קיינער זאגט אים גארנישט. רבותי ס'עט זיין א דזשאוק וואס דא וועט יעצט געשעהן, מ'עט נישט נעמען אידן מיט די באנען אויף אוישוויץ פוישוויץ, ס'איז א שאד די שפעזן מיט די באן, ס'וועט קומען צו פליען איין היידרידזשען באמבע אויף מאנהעטן און אלע אנדערטהאלב מיליאן אידן וועלן גיין אויף אוישוויץ ביי זיך אינדערהיים זיך אויסשוויצן. עטס ווייסט נישט וואס עטס טוטס מיטן אייבערשטן, איך זאג אייך באמת ס'איז א שאנדע וואס מען טוט מיטן אייבערשטן, איך וויל אייך זאגן די קאטוילישע קירכעס שלאגן זיך נאך, די אידן האבן זיך נישט געשלאגן, זיי האבן גראד מסכים געווען, אגודה האט באקומען אפאר טאלער און סאטמאר האט באקומען און פאפא און יעדער. ס'איז ממש א שרעק וואס דא גייט פאר. עניוועי, איז געקומען פיר אידן, איינער איז פון מאנהעטן און ער לערנט אין וויי יו, ער הייסט יונתן, און אים האט מען געלאזט רעדן צוויי א האלב מינוט, איך האב א ווידיאו, ווער ס'האט די טמא'נע כלים קענען זעהן, ווען נישט קענט עטס ארויפגיין אויף דעבלאזיא, דעבלאזיא האט אויכעט א יוטוב אקאונט. קען מען זעהן ווי שיין דער יונתן האט גערעדט, ער זאגט אזוי, מיינע עלטערן זענען געקומען אוועקצולויפן פון רוסלאנד, ווייל דארט האט מען נישט געלאזט האלטן אידישקייט, מען איז געקומען דא, מען האט צוריקגעשטעלט אידישקייט, און יעצט האלט מען פונקט אזוי ווי מען האט געהאלטן אין די צייט פון צאר אין רוסלאנד, מען לאזט נישט האלטן אידישקייט, עווענטשעלי גייט די אלע געזעצן אריינגיין אין די תלמוד תורה'ס און אין די מיידל סקולס, און מיט דעם וועט זיך עס ענדיגן. ער האט זייער שיין גערעדט, ער גערעדט צוויי אהאלב מינוט. נאכדעם איז געווען דארט איינער וואס ער הייסט יעקב שמשון טייטלבוים, ער רופט זיך שפעטיווקער רבי, ער האט אנגעהויבן צו שרייען, און מען איז גראד געקומען מיט די גארדס און מען האט אים ארויסגעפירט, מען האט געוואלט ארויספירן די אנדערע אידן אויכעט, האבן זיי געטענה'ט וועיט א מינוט אונז האבן מיר נישט געשריגן, און נאכדעם איז געווען דארט איינער נפתלי פלאר, און נאכדעם איז געווען שלמה משה דיימאנד, גראדע נעכטן איז געווען די, ער האט געסעלעברעיטעד די ערשטע יארצייט, ער האט געמאכט א סעודת הודאה וואס דער אייבערשטער האט אים געשאנקען אז די סקווערע רוצחים האבן אים נישט געהארגעט. ס'האט מיר דערציילט די וואך א סקווערער זאלסט וויסן, דער רבי איז אזוי פארשעמט פון די אלע הריגות אז ממש ער קען זיך נישט צאמנעמען, ער איז פיניש, דער מענטש איז א רוצח געווען און ער איז געבליבן, איך הייב נאר אן צו טראכטן אפשר איז דאס די טשערנאבלער דרך, קען זיין ס'קומט זיך אים גארנישט פאר דעם, דערציילט אמאל האט געטראפן א קאצקער חסיד א טשערנאבלער חסיד פרעגט ער אים וואס איז דיין דרך, האט ער געזאגט ביי אונז אין טשערנאבל איז אזוי, דאנערשטאג ביינאכט זאגט מען אויס גאנץ תהלים וועגן חטא הברית, און

ער פירט זיך אויף ווי נישט קיין איד. זיך נאר איינגערעדט טשערנאבל האט נאר נישט געוואוסט וואס דאס איז ווייל זיין טאטע איז זייער יונג אוועק און האט אים נישט איבערגעגעבן וואס דאס איז טשערנאבל אז מען זאל ליב האבן א איד און כדומה וכדומה. איך האב געדארפט הייסן נאך ר' נחום טשערנאבלער נאר מיין טאטע האט נישט געדענקט אז זיין טאטע האט געהייסן מנחם נחום האט ער מיר א נאמען געגעבן נחום אליינס ווייל אין שטוב האט מען אים גערופן נאר נחום שטעל דיר פאר איך האב געדארפט הייסן נאך ר' מנחם נחום ס'הייסט נאך מיין זיידן מיין טאטענס טאטע וואס ער האט געהייסן נאך זיין זיידן וואס ער איז געווען א גרויסער טשערנאבלער חסיד. אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. איז דער שלמה משה דיימאנד איז אויך דארט געווען, און אים האט מען אויכעט געוואלט ארויסווארפן אבער ער האט גארנישט גערעדט, אבער ער איז געשטאנען אינדרויסן אכט מינוט און ער האט געזאגט אז מען טאר דאס נישט צולאזן. שטעל דיר פאר אויף וועם דער אייבערשטער ליינט זיך אן, אויף אזעלכע צובראכענע שארבן, אויף שלמה משה דיימאנד? און אויף יונתן א וויי יו תלמיד, און אויף יעקב שמשון טייטלבוים, און אויף נפתלי פלאר. אויסער די פיר איז נישט דא נאך איינער וואס איז געגאנגען מוחה זיין פארן הייליג באשעפער'ס כבוד. און נאכדעם וועט זיך איינער וואונדערן פארוואס איראן גייט שיסן אויף ארץ ישראל און זי אומברענגען, און נארט קאריע גייט שיסן אויף אמעריקע און זי אומברענגען. מען פרעגט רבונו של עולם וואו ביסטו? ווייסט ווי דער אייבערשטער איז? זיך שוין לאנג ארויפגעצויגן אין אלע הויעכע עולמות. אזוי ווי מען פארציילט, מען האט אמאל געפרעגט דעם הייליגן ראפשיצער רב ווען ער איז געווען א קינד, ווי איז דער אייבישטער? האט ער געענטפערט, דארט ווי מען לאזט אים אריין. ער שעמט זיך, ער איז פול מיט בושה וכלימה אז מען לאזט די אלע געזעצן דורכגיין, ס'וועט עניוועי דורכגיין, אבער קום כאטש ארויס און זאג, אונז זעמיר אידן, אונז טאר מען דאס נישט צולאזן, מען וועט דאך ענק עניוועי נישט פאלגן, ס'וועט דאך עניוועי דורכגיין, עטס וועטס ענק קענען ענדזשויען, מענדל חזיר וועט קען אראפזיפן אראפ זיפערן דעם זיפער אין בית מדרש אין פראנט פון אן ארון קודש אין פראנט פון א ספר תורה און מאלעסטן קינדער ס'וועט עניוועי נישט העלפן גארנישט אבער כאטש דא כלום יש מי שירוצץ את מוחו אולי דאס קען מען אונז נישט ענטפערן ס'איז א שאנדע וואס דא געשעהט. כ'האב אויך געוואלט צולייגן א מורא'דיגע וויכטיגע זאך, איר ווייסט די אלע ישיבות און די בני תורה האבן געהייסן מ'זאל וועהלן פאר צוויי אידישע קאנדידאטן איינער הייסט דוד גרינפעלד, און דער אנדערער הייסט חיים דייטש, גרינפעלד איז פון בארא פארק און חיים דייטש איז פון פלעטבוש, זיי צוויי האבן אויך געוואוט פאר די אלע געזעצן די חוקי תועבה רחמנא ליצלן, און דאס איז די יניקה פון אונזער תורה הקדושה און פון אלע ישיבות מיט אלע רבנים און מיט אלע ראש ישיבות מיט אלע כלי קודש. און נאכדעם וועט מען זאגן אה מען קען נישט וואוינען אין אמעריקע, מען קען יא, עטס האטס נישט געלאזט, סאטמאר פאפא, ווין, די גרויסע געלט נעמערס האבן געמוזט אלעס אונטערשרייבן, כ'ברויך געלט, קענסט טון מיט אונז און מיט אונזערע קינדער וואס דו ווילסט. ס'איז א שאנדע וואס גייט פאר. יעצט כ'האב ענק געזאגט, אונז ארבעט מיר מורא'דיג וועגן פראטעקשאן פון קינדער, און יעדן טאג זענען מיר מצליח נאך אביסל. עטס עט זעהן שפעטער ביים שיעור אז אין דעילי נוס איז געווען פיר ארטיקלען וועגן סטעטשו אוו לימיטעישאן און וועגן קינדער, מ'זאגט, אה, יו ווער רעיפד? טו בעד, ס'איז לעבעדיג. דאס איז געווען נעכטן דינסטאג מארטש נײַן און צוואַנציק אין דעילי ניוס. היינט איז מיטוואך מארטש דרײַסיק איז דא נאך אויף אפאר פעידזשעס, אויף פעידזש צען, אויף פעידזש עלף, אויף פעידזש צוועלף, אויף פעידזש דרײַצן איז דא באשריבן ווי ווייט די קינדער אין ניו יארק זענען נישט סעיף און אונז האמיר די ארגסטע לאוס, צו פראטעקטן קינדער און די בעסטע לאוס צו פראטעקטן פעדאפיילס און נאכדעם איז דא אן עדיטאריעל אויף פעידזש טווענטי פאר אלל טשילדרען שוד בי טריטעד איקוועל שוין ברוך השם אבי מ'האט עפעס געטוהן און דעמאלטס האבן די רבנים געזאגט ער קומט זיך אן אזא ווינער רב א דר'ערד ליגער א גארנישט ער איז א דעת תורה איז ער. אזא דעת תורה. ער האט נעבעך א ברודער וואס איז אויסגעוועפט, איך האלט ער איז פונקט אזוי אויסגעוועפט פאר רעדן אזא שפראך, דער חילוק איז נאר ער קען פונקציאנירן ווייטער אין ביזנעס און גנב'נען געלט פונעם פון די קהילה און פארקויפן שילן און עס אראפצוווארפן און אונז ארויספירן מיט דאגיס, איך בין אויך א וויקטים פון אים. ס'איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר. הער אויס, אונז פאר מיר צוביסלעך. דער אייבישטער זעהט מ'נעמט זיך אן פאר די קינדער, מוז ער צולייגן א פלייצע. ער מוז עס טון. יעצט אין אפסטעיט ניו יארק איז געשען א מורא'דיגער אומגליק, א נײַן און דרײַסיק יעריגער מענטש האט געהארגעט זיין טאטן וואס האט אים מאלעסטעד מיט אסאך יארן, און מען האט ארויסגענומען די נײַן וואן וואן און ס'איז טאקע אמת געווען אז צוואַנציק יאר פארדעם האט ער געקאלט די פאליס, ס'איז געווען א גאנצע זאך, און מען האט אים פריי געלאזט. דער עולם וועט אנהייבן צו ווערן וועדזשעלענטיענס, קויז יעדע זאך האט אן ענדע. נאכדעם איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך אז אין ניו יארק סיטי איינער פון די גרעסטע סקול סופערווייזערס האט מען אים געכאפט אז ער האט געגעבן פאר קינדער די אלע פארנאגרעפי זאכן און מען האט אים איינגעזעצט צוביסלעך. ס'פארט שטייט, שווער און ביטער אבער ס'פארט. ברוך השם פאר דעם. יעצט כ'האב געוואלט מען זאל הערן וואס הרב געשטעטנער האט צו זאגן, כ'וויל נישט די גאנצע דרשה מען זאל הערן נאר ממש פון אנפאנג איין ווארט ווייל כ'וויל רעאגירן דערויף.
וויכטיגע מעלדונג, יעצט דאנערשטאג נאכמיטאג איז אריינגעקומען א קראנטע ידיעה אז א עסקן איז אריינגעגאנגען צו ר' חיים פלאר אים צו פרעגן וועגן דעם וואס מען שמועסט אז ער איז מכשיר דעם פסול'ן גט בפרשת מאסקאוויטש פעקעטע געטנער, האט ר' חיים געזאגט פאר אים אז ער האט באקומען היינט א בריוו אונטערגעשריבן פון א פאר דזשאפאנער וואס בעטן אים אז היות אז ס'איז ארויס א ערעור מבית דינאי,

ווילן מיר אויפקלערן אז ער כאפט נישט אז אן די מסירת מודעה וואלט נאך ערגער געווען, ווייל אין אזא פאל וואלט דער גט פסול געווען תיכף ומיד מדין מעושה, אזוי ווי מיר האבן מסביר געווען אינעם מכתב הבהרה מיום י ט אייר תשע א, וואס ליגט אויף פנקס ב' נומער צען זיבעציק.

זיך זייער שטארק אנגענומען פאר מיר און האט אים געפרעגט, רב פלאר, איר האט געהערט די מניוולת וואס נחום ראזענבערג האט גערעדט, וואס אויף דעם זענט איר געגאנגען אונטערשרייבן? זאגט ער, וואס, איך האב נישט וואס צו טון נאר צו זיצן הערן א שעה זיינע מניוולת? איך האב געהערט אז ער רעדט מניוולת, האב איך אונטערגעשריבן. פלאר, איך וויל דיר נישט זאגן וואס איך האב געהערט אויף דיר, פלאר, יא, איך וויל נישט דיר, איך וויל דיר נישט וויי טון, סאו, איך וויל ענק עפעס זאגן, דאס זענען די היינטיגע רבנים, נישט ווערד גארנישט. קענסט דאס אט נישט פארלאזן כי הוא זה נישט, און דאס מוז דער עולם אנהייבן צו כאפן. מיין מניוולת האט ער נישט קיין צייט צו הערן, אבער אונטערשרייבן מיך ארויסצואווארפן פון אלע שולן, דאס האט ער יא צייט. ברוך השם אבי ס'רוקט זיך גוט, און דער רבונו של עולם גייט זיי אלע אראפנעמען. ס'האט מיך יעצט אפגעקאלט נאך איינער וואס איז א גרויסער עושר געווען, ער איז געווארן א יורד, ער זאגט ער האט זיך אויך אנגענומען פאר די חזירים, ער האט זיי געהאלפן מיט געלט, ער האט געמיינט אז דאס מיינט מען פון הימל, האט ער זיך יעצט אויסגעלערנט. אזוי גייט עס. צוביסלעך איז געווען דא דער מלאך, ס'האבן זיך צו אים צוגעטשעפעט אפאר בעלי תשובות און אפאר פרומע, איך ווייס נישט פונקטליך, און אונז לייד מיר פון אלע, פון פלאהר לייד מיר ווייל ער איז א צופידלטער, און נאכדעם לייד מיר פון וועבערמאן, נחמיה וועבערמאן, דאס איז אויך פון די פעמילי, און נאכדעם לייד מיר פון די גערטנערס, זיי זאגן פאר די תורה, ס'איז זייער גוט געווען ווען דער מלאך האט געלעבט, אבער היינט איז א נייע תורה. עניוועי, פלאר, קיעפ איט אפ, יור דואינג גוד סאו פאר. דער אמת איז כ'האב שוין געמאכט א שיעור פון באלד אנדערטהאלבן שעה, אבער כ'מוז צולייגן אביסל ווייל ס'קומט צו כסדר. קודם האב איך געוואלט אז איר זאלטס וויסן אז אונז טוה מיר מורא'דיג אז מ'זאל פיינעלי ארויסברענגען די סעיפטי פון די קינדער. איך האנדל שוין מיט די צייטונגען א לענגערע צייט,

וויקטעמס, אוי יו אר רעיפד? וועל טו בעד. יעצט זענען ארויסגעקומען אז ניו יארק סטעטשאוס אוו לימיטעישן איז די ווארסט אין די נעישן, פייוו יערס לימיט אן ריפארטינג אביוז, יעצט האבן זיי זיך גענומען איבער די קעיסעס איינס נאך עס אנדערע. און ס'דא אן ארטיקל פון פעידזש פאר ביז פעידזש סעווען, און ער שרייבט דא שעים אן די עמפייער סטעיט. בקיצור, ס'איז זייער שיין צאמגעשטעלט, און מ'גייט עס פייטן. יעצט זאגן דא א סייקאלעדזשיסט וואס זי זאגט ווען די אביוז אקורס ערלי, עז סון עז איט אקורס איט סטאפס יור אימאשענעל דעוועלעפמענט. זיי האבן אויך געמאכט די דעילי ניוז א גאנצן ספעשל פלאץ ס'הייסט פראטעקט קידס עט ניו יארק דעילי ניוז דאט קאם און יעדער קען דארט אריין זאגן זיין מעשה מיט אלעם מיט נעמען מיט אלעם דאס וואס כ'האב שוין לאנג געזאגט מען מוז זיך כאטש עקספאוזן די חזירים יעצט איך האב ענק געזאגט דאס גייט זיך סטאפן ס'איז נאר א שאלה וויפיל קרבנות ס'וועט נאך פאלן באט איטס גאנע ענד ווייל אונז האמיר אויפגערייצט די גאנצע וועלט און מ'האמיר אויפגערייצט מלמדים רבנים מ'האמיר אויפגערייצט גלחים מ'האמיר אויפגערייצט פון די מוזלעמס עטס ווייסט נישט וואס מ'ארבעט. איך גיי נאר נישט אין פראנט פון טאמפסאן'ס אפיס און זאגן יא די מען איז א בעד מען ווייל ער לאכט זיך אויס? אונז גיימער צו העכערס פון אים און לסוף גייט אלעס ארויסקומען און איך בעט די אלע בחורים וואס זענען געווארן אביוזד און די אלע מיידלעך שרייבטס אריין פאר די דעילי ניוס אדער קאלטס אפ זיי וועלן געבן אן אינטערוויו ביקאוז דיס איז גאנא סטאפ. האבן זיך איינגערעדט אז א מענטש האט גענומען זעקס בחורים און האט זיי געטראגן אין א האטעל האט ער באקומען צוויי חדשים סא זיין טאטע וויינט האט אים אויסגעמעלקט דאס געלט סאיז עניוועי געווען זנות געלט האסט דאך עניוועי א באר דעם מאליק עניוועי סאיז געווען יעצט א מיטינג און מען האט מיך אפגערופן מען האט געוואלט הערן מיין אפיניען מען האט גערעדט דא וועגן די ראש ישיבות זיי האבן גע'גנב'עט פיר ביליאן דאלער האב איך זיי געזאגט ליסן איטס א וועיסט אוו מיי טיים און יור טיים די ראש ישיבות ראנען די ווארלד זיי זענען מאפיא, זענען גוט מיט אלע פאליטישאנס, עטס אויסגעבן א מיליאן צו צוויי דאלער אז מען זאל כאפן אלע גניבות, ענד עט די ענד אוו די דעי גייט עטס עניוועיז גארנישט טוהן מ'עט געבן איינעם אפשר צוויי חדשים פראבעישן און איינעם א העף וועי האוז. סאטמאר האט אמאל גע'גנב'ט מיליאנען, נאכדעם מען האט זיך געשלעפט יארן, דעם האט מען ארויסגעווארפן די סעיף אויף די הייוועי, געזאגט מען האט עס גע'גנב'ט, כ'האב זיי געזאגט.

איטס אויף א וועט און יו וויל סי דעט נאטינג איז גאנא קאם אוט אוו דיס דעטס האו דעי דיזאלווד אלל די קעיסעס מיט אלל די רעבייס מיט אלל די טיווס מיט עווריטינג און זיי שווערן זיך אז נישט זיי שווערן זיך אז זיי גייען נעמען קעיר נו אדרבה וועמיר זעהן יעצט איז דא א פראבלעם סאיז דא עפעס א ווילדער בחור ער קאלט אסאך מאל איך לייג אים נישט ארויף נאר יעצט וויל איך אים ארויף לייגן ווייל איך וויל אים ענטפערן.
א גוט יאר, איך הער אלע אייערע שירים ביז יעצט, איך לאז ווייניג אויס א וואך, און קען זיין איר טוט טאקע זייער ריכטיג מיט די אלע טשיילד פראטעקשן מיט די אלע די זאכן, אבער דאס ממש קען איך נישט פארשטיין, ס'גייט מיר ממש נישט אריין אין קאפ דאס אז זיי טוען די מוסדות נעמען געלט פון. די אלע פראגרעמס וואס זיי שטעלן צו צו לערנען מאדערן טעכנעלאגיע און זיי לערנען עס נישט מיט די קינדער און זיי נעמען געלט דערפאר, פון ווי נעמסטו דאס א היתר צו מסר'ן? רחמנא ליצלן. יעצט לאמיר זאגן אז דו האסט עס נישט געטון, לאמיר זאגן אז אז אז אז אז אנדערע האבן עס געטון און נישט דו, אבער וויאזוי נעמסטו זיך אן פאר זיי? וויאזוי זאגסטו עס מיט אזא רואיגקייט און מיט אזא פשטות ווי למשל ס'גארנישט? דו ווייסט אז מסירה איז א שלעכטע זאך, איז א שלעכטע זאך, יא? דו ווייסט אז מוסר.

האסט סיבות פארוואס דו טוסט עס ערלעדיגט אבער דאס איך מיין האסט טאקע אנגעווארנט דעמאלטס א א א א רעדנער אז אז ביי כינוס כלל ישראל אז אז אז דו צאלסט מיליאנען קעגן דעם קעגן אינטערנעט און און גייסט דו נעמען פון די גאווערמענט אינטערנעט וויאזוי קענסטו א ריכטיגע טענה טאקע א שטארקע טענה דאס עכט א גוטע טענה. מ'קענסט האבן טענות, דו מיינסט די גוים זענען פערדן? די גוים זענען נישט קיין פערדן, די גוים זענען טאקע נישט קיין פערדן, זיי גייען דאס געוואר ווערן, אבער דו זאלסט מאכן אז זיי זאלן עס געוואר ווערן, ווייל זיי גייען עס, ווייל זיי גייען עס געוואר ווערן איז א היתר אז אז אז דו זאלסט טון? כ'מיין פליז. ביטע ביטע. כ'קען דאס ממש נישט פארשטיין. וואס איז דאס? כ'קען אפשר וויסן וואס דאס איז? מיט אזא פשטות זאגן כאילו לא היה מיט די גרעסטע מאס רואיגקייט מיט די גרעסטע מאס זאך אז אז נישט נאר דאס נאר מ'גייט נאך אוועסן די אלע בחורים וואס ענק זענען זיך אליין שולדיג טאקע ענק זענען זיך אליין שולדיג גערעכט אויף די בחורים קען איך נישט האבן קיין טענות ווייל זייער וועלט איז חרוב געווארן און זייער וועלט איז אלעס ארלעדיגט אבער מ'טאר נאך אלץ נישט

וואס דארף זיצן א גאנצן טאג אין בית מדרש און לערנען, ווילסטו נישט אז מ'זאל זיך אראפזעצן מיט אים מיט א קאמפיוטער און אנהייבן אדורכצווייזן פונקטליך די אינטערנעט און פונקטליך אלעס וויאזוי מ'טוט דאס אלעס, דו ווילסט שוין אז איך זאל פארברענגען א האלבע טאג דערויף, איא? דו ווילסט מ'זאל לערנען מיט די קינדער, סאו דו פארשטייסט פארוואס מ'לערנט עס נישט, פארשטייסט מ'האט נישט צוזאמען גענומען געלט דערפאר, איא? סאו פליז וועגן דעם ווייל דו פארשטייסט נישט אז מ'האט גענומען געלט און מ'האט טאקע נישט געטארט און ווייל זיי האבן געטון אויף דעם מעג מען שוין מיט אזא זאך גיין מסר'ן, פליז זע וואסערע חילול השם ס'איז און וואס אלעס, ממש איך קען דיר נישט פארשטיין. יעצט איך וויל דיר מסביר זיין אז דו זאלסט פארשטיין די קאנפיוזד אישוס, ווייל די פרה אדומה האט געמוזט זיין רויט, איז אין גן עדן וואקסן די גראז גרין, וואס האט איינס מיטן צווייטן? קודם לאמיר עס אנהייבן. זיי בא'גנב'נען די בחורים'ס געלט וואס די בחורים ווילן האבן אן עדיוקעישאן. ענד דערס נאטינג ראנג אז יענער שרייט מען באגנבעט מיך, מיין טאטע צאלט טעקס, ס'איז א זאך וואס מען גיבט פאר די יוגנט זאלן קענען האבן דזשאבס, ענד דערס נאטינג ראנג אז מען באגנבעט דיך און דו גייסט זאגן, איך וויל דיך פרעגן, ווען איינער זאל דיך אפשטעלן אין די גאס און דיר מאכן א האלד אפ וועסטו נישט גיין שרייען? און אז דו'סט וויסן וועלכער גוי עס האט דיך באגנבעט צו אפילו וועלכער איד וועסטו נישט גיין מסר'ן? פארדריי נישט קיין קאפ, וואס ביסט געווארן א פרומער? יעצט, דאס געלט איז געגעבן געווארן אז ס'זאל זיין א פיוטשער, פאר אינגעלייט זאלן קענען גיין ארבעטן, זאלן האבן ווי מען זאגט א פעיר איידיע וואטס דואינג אין די מארקעט, ס'איז געווען אמאל וואס אלע ישיבות האבן גענומען די קאלעדזש פראגרעם, ס'איז געווען אפילו אין ארץ ישראל האט יעדע ישיבה געהאט עידזשענטס וואס זענען צוגעגאנגען צום בחור שרייב מיר נאר אונטער און זיי האבן קאלעקטעד זיבן אכט טויזענט דאלער, שפעטער דער בחור איז אהיים קומען אויף אמעריקע האט ער געזען אז ער קען נישט האבן קיין דזשאב, בדידי הווי עובדא ס'איז געווען א אינגערמאן איז קומען פארציילן אז סקווער האט אים צוגעגאנוועט עפעס זיבן אהאלב טויזענט דאלער. און ער איז געגאנגען מאכן עפעס אפלייד, ער האט געהערט אויף מיין האטליין, ער איז געגאנגען אפלייד א קאלעדזש פראגרעם, האבן זיי אים געזאגט דו האסט עס שוין לאנג עקזאוסטעד, איז ער געלאפן צו סקווער, הערטס מיך אויס, באצאלטס מיר צוריק דאס געלט, האבן זיי אים געלאכט אין פנים, זיי די רוצחים מעגן, נאר אונז מוז מיר זיין האמבל, בקיצור איז ער געקומען צו מיר, האב איך אים געזאגט הער אויס, זאג זיי אפן אז מארגן גייסטו צו א לויער און דו גייסט ארויסנעמען דעם פייל, דו ווייסט פון גארנישט, וואס מיינסטו זיי האבן אים אויסגעציילט די נאכט פארדעם עד פרוטה אחרונה. ס'איז אזעלכע גנבים געווען, אונז האמיר געלעבט מיט גענגסטערס מיט גנבים, אלע שיינע אידן דא ארום און ארום, אנגעהויבן מיט לייביש לעפקאוויטש האט געאונט פראפערטי אין מאנרא האט ער פארשלעפט דעם עולם אויף פון מאנרא ס'וועט זיך קיינמאל נישט פארגעסן ווערן, די רבי האט געוואלט בויען לעבן מאנסי, די דברי יואל האט איינגערעדט דעם רעבן האט אים פארדרייט, נאכדעם וואס האט זיך אויסגעלאזט פון לייביש'נס עשירות גארנישט, און די זעלבע מיט אליעזר קעסטנבוים ער איז געגאנגען און ער האט געהארגעט א מענטש פאר זיין געלט, ער. געווען גנואף געווען ער זיי האבן אלעס געמעגט נאר אונז האבן מיר געמוזט זיצן און וואטשן ווי זיי ברענגען אונז אונטער יעצט ווען זיי נעמען דאס געלט פאר די ישיבה דעס אינטערעסירט מיך נישט אבער זיי נעמען דאך צו דעם בחור'ס מיט דעם אינגערמאנ'ס פרנסה עד סוף כל הדורות און וועגן דעם מוזן מיר אונז זיצן שטיל ווייל דו האסט א פראבלעם מיט מסירה ווייסט אפילו נישט וויאזוי מען זאגט מורידין ולא מעלין דו קענסט אפילו נישט נאכזאגן איך דארף דיר אפילו נישט בכלל שטיין און ענטפערן איך ענטפער עס נאר ווייל דו האסט געזאגט א גוטן פוינט און אסאך מענטשן מסתם טראכטן אזוי וויל איך זיי זאגן און נאך א זאך, איך זאג נאכאמאל, איך האב נישט גע'מסר'ט, איך האב נאר געזאגט די בחורים ביסט דאך נישט מחיוב צו לאזן, גיי און ערלעדיג עס, זענען זיי געגאנגען, זיי האבן יעצט גע'מסר'ט נאך א זאך אויך וואס איך האב שוין געהערט, ס'גייט זיין דא לעבעדיג, איך זאג ענק ס'עט זיין איין זאך, אדער עט עטס אנהייבן צו לעבן קארעקט, אדער עט עטס אלע מוזן אנטלויפן פון דא. יעצט איך וויל דיר אויך זאגן, ווען איך האב אנגעהויבן טשיילד מאלעסטינג האט מען אויך די זעלבע געזאגט, רבנים אקעי האט מען אז ער האט אריינגעשטופט דעם אבר אין יענעמס אחור, נו וועגן דעם איז וואס מוז ער גיין זיצן צוואַנציק יאר, קודם האבן זיי נישט פארשטאנען דעם חומר הענין הלכה. נאכדעם האבן זיי נישט פארשטאנען אז דאס איז קריזיס, נאכדעם האבן זיי נישט פארשטאנען אז דאס מאכט די מענטש ער זאל אויפהערן צו פאנקשענען נארמאל און נאכדעם גייט ער אראפ פון וועג. ס'האט גענומען יארן ביז מ'האט מסביר געווען פאר די רבנים בכלל וואס דא גייט פאר. כ'בין אריין צום קראון הייטסער בית דין ס'איז דארט געווען א רב פון פֿינף און אַכציק יאר און איך דערצייל אים וואס גייט פאר, משכב זכור, פרעגט ער און וואס איז דאס משכב זכור? זאג איך איר פסק'עט דאך שאלות נשים איך זעה דאך איר זענט א תלמיד חכם, איר ווייסט נישט וואס דאס איז משכב זכור? זאגט ער ניין איך ווייס נישט. סאו איך גלייך נישט צו דאס יעצט, דאס וואס זיי האבן גע'גנב'עט געלט פון טעכנאלאגיע, מיט דעם וואס עס האט זיך אפגעטון דא די אלע יארן מיט זנות, ווייל ביי די זנות אליינס האב איך אויך מיטגעמאכט דעם זעלבן, די זעלבע משוגעת וואס מען גייט יעצט דורך און וואס דו ווילסט מיר פארדרייען א קאפ, דאס האט מען דאך אונז פארדרייט א קאפ נאך מיט צוואַנציק פֿופֿצן יאר צוריק ווען אונז האבן אנגעהויבן זיך צו שלאגן. סאו ווען איך לאז מיך ווערן פון אזאלכע בהמות ווי דו, דו זעסט אויס ווי איינער וואס האט נאכנישט געזוכט קיין פרנסה, זעסט אויס ווי עפעס א בחור אדער סתם א ליידיגייער. ווייל ווען דו זוכסט פרנסה און דו קענסט נישט טרעפן ווייל מען האט דיר צוגע'גנב'עט דיינע יונגע יארן און מען האט דיר צוגע'גנב'עט דיין עדיוקעישן וואלסטו נישט אזוי געזאגט, סאו עניוועי, סאו האמיר אונז די זעלבע מיטגעמאכט, יעצט הייבסטו אן וועלכע רב ס'האט געזאגט מען מעג, קודם האמיר אונז דרײַצן גרויסע רבנים וואס האבן געגעבן בכתב אין ישורון כ'האב אלעס צוזאמגענומען, איך בין ארומגעפארן כ'האב אלעס צוזאמגענומען, אונז האמיר א גאנצן חיבור און ס'דא אין ישורון די אלע הלכות פון די נייע פראבלעמען וואס ס'קומען ארויס איז דארטן דא דרײַצן פון די די רבנים פון די פוסקים, פון די עדה החרדית, הרב ר' משה האלבערשטאם, און דארט נאך, ס'דא פון אלעמען. רב וואזנער האט מיר געזאגט ביי אונז אין בני ברק הייס איך מען זאל רופן אחד אפס אפס, דאס איז די פאליס. סאו דו האסט עפעס מיטגעמאכט שוין, דו ווייסט, דו האסט מיטגעמאכט אויף די מלחמה עפעס, דו ווייסט וואס מען האט שוין דורכגעגאנגען ביז מען האט מסביר געווען פאר די בהמות, די רבנים, די פערד, די זלמן לייב פיליפ'לעך וואס ער האט געשטופט אין סענדסטריט מיט לייביש'ן טייטלבוים, און נאכדעם גייט ער זאגן אה ארגענטינע וועגן דעם האט מען באמבעדירט די שול וועגן די שלש שבועות, דער בהמה האט געמיינט אז ארגענטינע איז אין ארץ ישראל, לאז אפ, דו רעדסט דא מיט פערד רעדסטו דא, איז במילא הייבסטו אן יעצט א גאנצע מעשה, דו פארשטייסט נישט, לאמיר דיר עפעס זאגן, איך וועל דיר עס נישט פארשטיין געבן, טאמער דער אייבערשטער וועט דיר העלפן, אדער דו ביסט געווען מאלעסטעט, אדער דו וועסט האבן קינדער וואס וועלן זיין מאלעסטעד, מען וועט זיי נישט לאזן גיין אין קיין חדר, מען וועט זיי ארויסווארפן אין די גאס, צו אפילו זיי וועלן נישט זיין מאלעסטעד, מען וועט זיי סתם אזוי ארויסווארפן אין די גאס, און זיי וועלן זיך דרייען, און זיי וועלן צוקומען צו די ארגסטע מצבים וואס זיי זענען, דעמאלטס וועסטו עס אנהייבן צו פארשטיין, פארדעם וועסט עס נישט פארשטיין, דו זעסט אויס ווי איינער, ביסט אן אנגעפרעסענע בהמה ביי דיין טאטן אין וויינגארטן, סא אוודאי וועסטו עס נישט פארשטיין, ער נעמט זיך נאך קריגן, איך מיין, דו ביסט, האסט אמאל געטון אין דעם ענין, דו ווייסט וואס טוט זיך, ער האט א פראבלעם אז ס'שטייט אין מורידין ולא מעלין, ער קען עס אפילו נישט נאכזאגן. יעצט, דו זאגסט איך וואלט נישט געוואלט מיינע קינדער מיינע, לאמיך דיר עפעס זאגן, איך האב אן אנדערע השקפה אין דעם גאנצן חינוך, דער חינוך איז קארופטירט און מען דארף עס פארעכטן, און ווען איך בין געגאנגען אין חדר, אין סאטמארער חדר האט מען געלאזט לערנען, ס'איז געווען די דרומעריסטן, אזוי האבן זיי געהייסן, הערשל דרומער, און זיי האבן געוואלט אז מען זאל לערנען ענגליש צוויי שעה און דער רבי האט מתיר געווען מען זאל לערנען אויף די פאסט, דער דברי יואל האט עס מתיר געווען, איז געקומען די פרומע שאפראנער רב מיט אנדערע און זיי האבן נישט געלאזט, איז געגאנגען די דרומעריסטן זיי האבן, מען האט געקאכט, איין מאל אפשר פינף הונדערט קוילן, ווייסט אזעלכע פלייש קוילן, און זיי האבן עס אראפ געגאסן אויף די סטעפס און שאפראנער רב איז ארויף געקומען פון אונטן געווען די בית הכסא'ס, האט ער זיך אויס געלערנט זיץ רואיג ביסט נישט אין שאפראן און דו ביסט נישט אינדערהיים, ס'איז אן אנדערע וועלט, ס'איז דא מענטשן וואס זיי ווילן האבן אן עדיוקעישן, און דער רבי האט נישט געהאלטן אז ס'איז ראנג, דער אלטער ווינער רב דער האט אז ער האט עס אויך געלאזט. און היינט, אונז ליידן מיר מורא'דיג אויף דעם, דערפאר יעדער דריטער יונגערמאן א גנב, און מען זיצט מיט מיט אלע פאלשע פראגרעמס, און מען ארבעט נאך צו שווארצערהייט אויך, און ווען ס'קומט צו ריטייערן, אלע מיינע חברים וואס זיי ריטייערן, זיי פייגערן פאר א פעני, זיי באקומען צוויי הונדערט דאלער א חודש, און דאס איז אלל ראנג, און ווען מען זאל מיך לאזן וואלט איך געגאנגען צו אלע ראשי ישיבות איך וואלט זיי געגעבן אדווייס וויאזוי מען זאל צושטעלן די ישיבות אז ווער ס'וויל זאל יא קענען האבן אן עדיוקעישאן, אוואדע מען מוז נישט לערנען א גאנצן טאג, קען זיך לערנען א פאך, קען זיך לערנען א פאך וואס פון דעם קען מען לעבן ברייט א גאנץ לעבן, איך האט נישט געוואלט מיינע קינדער, נישט אמת, איך האב אלע מיינע קינדער געשטיפט פאר עדיוקעישאן, איך האב דיר געוואלט זאגן נאך א זאך, דו ביסט אזא פאוער פון די גאס, חיים קניבסקי, מיינסט ער איז דיין חדר חבר, דו האסט דאך אפשר אמאל געשפילט מיט אים אויכעט? חיים קניבסקי, דו ביסט אדער א אלטער אזיאטישער מארמאראשער פערד מיסודו, אדער ביסטו סתם א מנוול פון די גאס, חיים קניבסקי איז נישט דיין חדר חבר, יעצט דו געסט אזא זאג גיי פרעג שטיינעמאן צו מען מעג וועט ער דיר זאגן אז מען טאר נישט, איט העפענס טו בי אז מען איז געווען ביי שטיינעמאן און ער האט געזאגט מען זאל רופן די פאליס, איט העפענס טו בי אז ער האלט מיט מיט אונז א הונדערט פערסענט, ער האט נאר נישט געגעבן קיין בריוו בכתב, אבער ער האלט מיט הונדערט פראצענט. יעצט ס'איז דא א ווידיאו אויף די טמא'נע כלי ווי מען האט געפרעגט הרב חיים קניבסקי, וואס ער זאגט אז טאמער מען איז מאנס א בחור, מען טשעפעט מיט א בחור, זאגט ער נו אוודאי זאל מען גיין צו די פאליס, מען הערט ווי ער זאגט עס, און נאכדעם זיין שווער איז דאך געווען דער גרויסער גאון און פוסק הדור, ער האט געהייסן הרב אלישיב, איז דער הרב אלישיב האט ארויס געגעבן צוויי בריוון, נישט איינס נאר צוויי, ביי ביידע זאגט ער מען זאל גיין צו די פאליס, ער איז א מזיק, סאו דו האסט א פראבלעם ווער ס'זאגט מען זאל גיין, אחוץ נחום ראזענבערג. סאו דו געסט אזא זאג, דו ווייסט אזוי ווי די אלטע סאטמאר אזיאטישע פאוערן, גיי פרעג שטיינעמאן וועסטו זעהן אז ער האלט אויך נישט אז מען מעג, האסט אים געפרעגט, האסט מברר געווען, אבער קודם קענסטו זאגן פאר א בירור אז ער האט אויך נישט געזאגט אז מען מעג, דאס איז דער אלטער סאטמאר אזיאטישע מארמאראשער וועג, און מען האט אזוי געבויעט דאס גאנצע, און דערפאר איז עס נעבעך אזוי ביטערליך צעפאלן. יעצט דא איז נישט קיין שום היתר נאר נחום ראזענבערג וואס ער זאגט אז מען מעג, איך הער דאס איז מוראדיג, איי עס איז דאך דא פון דרייצן רבנים בכתב להלכה למעשה, און נאכדעם איז דא פון צענליגער רבנים וואס האבן אונז געזאגט בעל פה, זיי ווילן נאר נישט, זיי האבן מורא פאר די סיקריקים, סא אונז דארף מען מורא האבן? פאר יצחק שטערן מיט אלע סיקריקן און זיי האבן געמעגט טוהן כל דבר האסור מיט אונזערע קינדער און אונז זאל מען זיצן רואיג ווייל מען טאר נישט גיין מסר'ן און זאג דיר נאך א זאך דער רבי זכרונו לברכה האט א תשובה אין דברי יואל אז ס'איז דא א גבר אלים זאל מען גיין צו די רעגירונג אזוי האט ער א תשובה אויף דעם האט מען זיך דאך פארלאזט איז מען געגאנגען די גאנצע צייט צו די רעגירונג. איך האב אבער געטענה'ט אז אויב דעם רעבינ'ס הארעוואניע ער געווען ביזי, בעלז רב האט זיך טועה געווען מיט די בחירות, טשעבין רב און דאס און די בחירות און דארט און דא און געפארן אין די גאנצע וועלט אויפטוהן, און אז ער האט נישט געקענט צושטעלן זיין קהילה אז מען זאל זיך נישט קענען פאראייניגן מען זאל מוזן גיין צו ערכאות, איז שוין נישט קיין חילוק צו מען מעג צו מען טאר נישט, דאס איז נישט געבויעט. אידישקייט, דאס וואס איך האב געטענה'ט, און דעמאלטס זענען די רבנים אלע שטיל געשוויגן, ס'איז געקומען די ערשטע שטארקע, איך האב דאך געבויעט די מקווה פאר די שקצים פון די בני יואל, זיי האבן איינגערעדט אז זיי זענען הייליג, היינט הער איך נעמען זיי די זעלבע פראגראמען ווי אהרן, ביינאכט זיצן זיי און זיי רעדן זיך דורך מיטן, ס'איז די זעלבע שקצים, איך האב דאך געזען ווער ס'האט זיך געשלאגן, אלי' דוד טירנהויער'ס זון איז דארט איינגעשטעלט, דאס איז די לאועסט די סקאם אוו די ערט וואס אונז האמיר געקענט, אלי' דוד וואס האט אראפגעשטופט דעם רעבינס טאכטער זאל געהארגעט ווערן, איז ער געווען דער הייליגער אוי בני יואל, מען מוז האבן א נייע זאך בני יואל בני יואל, ס'איז פעיק, פאוני די גאנצע זאך, האב איך דאס געטענה'ט, אויב די רבי האט דאס געקענט צושטעלן אז מען זאל אנקומען צו ערכאות און זענען ביידע גבר אלים'ס, דעמאלטס האט ער גארנישט אויפגעטון. דאס איז וואס איך האב געטענה'ט, אבער נישט איך האב געטענה'ט מען טאר נישט, א גבר אלים מעג מען גיין, מען מעג גיין צו די רעגירונג, ס'איז דא תשובות אין די אחרונים און די רבי אליין האט אזא תשובה, איך האב נאר געטענה'ט דאס האט ער צוגעשטעלט, און דער אמת איז ס'איז נישט זיין שולד ער האט עס נישט צוגעשטעלט ער האט אלץ געזאגט אהרן 'עט זיין א איש לא מצליח, פון זלמן לייבן האט מען דאך בכלל נישט גערעדט, ס'איז דאך געווען סתם א פעצלניק ער האט זיך געפעצלט מיט דעם יענקל ווערצבערגער, סאו פון דעם האט מען געהאנדלט. יעצט דאס וואס כ'האב געווארנט דעם רעדנער ביי כינוס כלל ישראל איז ווייל דער רעדנער האט נישט צוטון מיט סאקמער גארנישט מיט די אלטע אזיאטישע פערד גארנישט ער איז זעהר א פארשטענדליכער מענטש ער הייסט הרב וואקסמאן און ער איז פון די וועלטס בארימטע רעדנערס היינט אין די גאנצע כדור הארץ האב איך נישט געוואלט ער זיך אריינלייגן אין דעם טינופות ס'עט אים נישט העלפן ס'עט אים נאר פארשלעפן און פארשלעפן און ס'האט אים פארשלעפט. יעצט נאכאמאל דו אזיאטישע פערד, דו זאגסט אז איך זאל מאכן זאלן געוואר ווערן, איך האב נישט געמאכט זאלן געוואר ווערן, איך האב נאר געזאגט יעדן בחור מ'האט דיך ארויסגעשטעלט אין די גאס, דו טארסט נישט זיין אין די גאס, ביסט עלול אדער מ'זאל דיך מאכן פאר א סריס ונרבע, אדער דו וועסט איינעם הרג'נען, דו האסט נישט קיין חינוך, דו ביסט צו יונג צו גיין אין די גאס, דו ביסט מחויב צו גיין פייטן אז דו דארפסט האבן א סקול, און דו ביסט מחויב צו גיין פייטן אז מ'האט דיך ארויסגעווארפן פאר וואטעווער ריזען איט איז, און דער בחור מעג זיין בלוט. טרייען צו ווי מען זאגט שיצן, און דאס איז וואו דו האסט א פראבלעם, איך זאג דיר איין זאך, הער וואס איך זאג דיר, עס וועט נאך קומען כהנה וכהנה וכהנה וכהנה, ווייל יעדער בחור איז היינט גרייט צו מסר'ן, יעדער בחור איז אנגעווייטיגט, ספעשעל די וואס זענען אין די גאס, און מען קען היינט נישט באצאמען דעם עולם, כ'על דיך ארויסווארפן, וועסט ארויסווארפן, האסט מיך ארויסגעווארפן, און וואס איז, מיין טאטע איז געשטארבן, מיין מאמע איז געשטארבן, האב איך שוין געהאט יעדן טאג וואו צו דאווענען, כ'האב געדאווענט פאר'ן עמוד. געזאגט, וואס וועם האסטו ארויסגעווארפן, וואס האסטו ארויסגעווארפן? גראדע פון די שול דארט וואו איך בין, ווילן זיי אפילו איך זאל ווערן רב אויכעט. זיי חלש'ן איך זאל דאס ווערן זייער רב, זיי טרעפן נישט אזא געלונגענע מענטש ווי איך, זאגן זיי, האסט ארויס, איך האלט מיר נישט ביים ווערן, ווייל איך זוך מיר נישט איין די זאכן, האסט ארויסגעווארפן, זיי האבן געמיינט, משה טעראריסט, נאך אפאר משוגעים האבן געמיינט, זיי פירן וויליאמסבורג, עטס פירטס גארנישט. עטס האטס ענק צוגעגעדאכט ווייל שוין אסאך יארן איך האב זיי געזאגט, זיי האבן מיך געפרעגט וועגן וואס איך זאג, זאג איך אים דו ווייסט שוין דא מסתם דרייסיג יאר וואס מען האט דא גע'גנב'עט און גע'גזל'ט, מען האט געטון כל עבירות שבתורה, מען האט מאלעסטעט, מען האט געהארגעט, מען האט דאך יעצט געהארגעט שטארק, זאג איך אים יור נאט דואינג עניטינג ביקאוז די פאליטיקס איז אווער אבאוו, מען האט געשטעלט א מארלאנד קאמישן איז געגאנגען דער גאווערנער האט עס מבטל געווען, יור נאט דואינג עניטינג, און זיי וויינען שוין היינט ווייל זיי זעען זיי זאגן יו אר רייט. גערעדט. ווי לוק לייק פולס, ווי לוק לייק יא-יאס, דעטס רייט, און מען רעדט נישט פון די לאקעל פאליס, מען רעדט פון די פעדערל ביורא אוו אינוועסטיגעישאן, זעהט אויס היינט ווי שמאטעס אין די גאס, און נאכדעם זאג איך זיי דו האסט א פראבלעם אז זיי קומען דא אריין אראבער און זיי גייען אונז אייננעמען, אונז האמיר נישט קיין שוץ, אונז האמיר גארנישט. און זיי הייבן אן צו הערן די מעסעדזש, ס'האט גענומען צען פיפצן יאר באט דעיר דעיר ליסענינג נאו, וואס מען טוהן? עפעס העט מען טוהן, ס'העט זיך נישט אזוי ווייטער וואלגערן, און ממילא אזוי ווי אסאך מענטשן האבן נאך דעם זעלבן בהמה'שקייט ווי מען טאר נישט מסר'ן מען טאר נישט ווי שטייט מען טאר נישט, און מען טאר ארויסווארפן יונגע בחורים אין די גאס און יונגע מיידלעך אין די גאס, און נחמיה וועבערמאן און וועבערמאן האט געמעגט טרעטן יונגע מיידלעך אין די גאס, סאטמארע תלמידות זענען געקומען פאר העלפ. און דער יוסף יגן, מיט די אלע חזירים וואס האבן אפגעטון מיט אונזערע מיידלעך, און אין סקווער איז געווען צענדליגע פרעגנענסיס וואס איך בין ביקאז מיין טאטע איז געווען נישט געזונט דארטן אין פרידוואלד בין האב איך עס דורך געמאכט זענען מיר געקומען פארציילן מען האט ארויס געטראגן מען האט געליפערט אויף די שווייץ מען האט געמאכט אן אבארשען איינער האט מיר דערציילט די די מאמע האט געזאגט מען טאר נישט מאכן אן אבארשען האט די דאקטער געזאגט איך פרעג דיך נישט די מיידל איז אונטער צוועלף און שי איז גענע עקספלאוד שי איז נאט גענע בי עיבל טו גאו טרו איט דאס אלעס טאר מען מען טאר נאר נישט מסר'ן. ביי די וועי וואס הייסט מסר'ן? וואס הייסט מסר'ן? מסר'ן הייסט אז עס איז געווען די פראפעשענעל מוסרים וואס האבן דערציילט ווער עס האט געלט אין די שטאט צו כדומה. אבער אז איינער האט דיך געשלאגן? אמאל אינדערהיים איז געווען רבנים געגאנגען צום רב ער האט געקנסעט. היינט איז דען דא א רב? ס'איז דען דא עפעס איין מענטש וואס איינער האט פאר אים דרך ארץ? ס'איז דען דא איין רב וואס ער דיזערווט דרך ארץ? זענען דאך אלע שקצים חזירים נואפים, זיי וואוינען מיט אייגענע טעכטער און זיי וואוינען מיט אייגענע שוועגערינס, אלטע באבעטשקע, זיין שוועגערין דער לייביש טייטלבוים'ס ברודער, דער וואס איז געשטארבן, הייסט חזקאל, זיין שוועגערין איז זיכער איבער פֿינף און פֿופֿציק פלאס, זי איז שוין רעדי צו גיין אין אן אולד עידזש האום. עניוועי, דאס האב איך נאר געוואלט אביסל מסביר זיין פארן עולם, ס'איז נישט דא בימים ההם אין מלך בישראל איש כל הישר בעיניו יעשה, יעדער מוז זיך פייטן פאר זיינע רעכטן, און אז מען ווארפט דיך ארויס, צו מען ווארפט ארויס דיין קינד, צו אז מען בא'גנב'עט דיך, צו אז מען האט דיך געהארגעט, למשל שטארקן האט מען געהארגעט, איז מען מחויב צו דרוקן די גאווערמענט ביז זיי ארויסנעמען ווער ס'האט דאס געטון, און ווען זיי וויסן ווער ס'האט דאס געטון זאל מען יענעם לייגן לייף טיים אין דזשעיל. און דעם ווארט מסירה קענסטו דיר זאגן פרה אדומה אויך. ס'האט נישט קיין שום שייכות אין אזא מצב ווי אונז לעבן מיר היינט. מענטשן באקומען פון די גאווערמענט סעקשאן עיט, און מ'נעמט אונטערן טיש נאכאמאל אזויפיל פון סעקשאן עיט געלט. דאס אלעס איז מעג מען? הרג'עסט דאך יענעם אוועק. געקומען דא א רשע משה דוד נידערמאן האט יעדן געזאגט זאלן ארויסמופן פון די פראדזשעקס און זיי באקומען סעקשאן עיט. די חברה האבן נישט געכאפט נאך דריי יאר קומט די לענדלארד און ער זאגט איך געב דיר עס נישט מער דו מוזט מיר געבן אזויפיל און אזויפיל. דאס אלעס האט מען געמעגט טוהן? פארוואס? ווייל ס'איז דא עפעס א זאך אז מ'טאר נישט מסר'ן? ווען טאר מען נישט מסר'ן? ווען ס'איז דא א בית דין? ס'איז דא א בית דין? איצעלע פימפ איז א בית דין? א רשע מרושע וואס האט נאך אין זיין לעבן נישט געמאכט א גראדן טריט? און אזוי דער גאלאנטער, דער עלעגאנטער, א חזר א נואף, ער'ט אונז זאגן וואס צו טוהן. און ביק, אברהם שי' העשל ביק, איז א מאדערנער ראביי, זיין טאטע איז געווען אן ישיבה יוניווערסיטי גרעדזשועט. זיי האבן נישט געהאט אונזערע פסקים מיט אונזערע הלכות, און נאך זיין טאטע פלעגט אויפן טעלעפאן פסק'ענען מראות, ער פלעגט זאגן אה, געווען, ס'איז אזוי ווי ס'איז געווען נעכטן, ס'זעהט אויס פונקט ווי דעמאלטס, יא? משוגענע חברה אמעריקען פיפל מען מעג זיי טראסטן פאר א הכשר? זיי זענען געווארן אונזערע בעל מכשירים, פארוואס? ווייל איץ האט געזוכט איינעם וואס ער'ט אלעס מכשיר זיין וואס ער'ט לאזן. און ממילא האט ער גענומען דעם ביק און דעם עלעגאנטן, און דעם אנדערן דער וואס ער זיצט זיך דארטן מיט מיט די מילה דארטן צווישן די פיס, דער הילל מילך קעסטל וויינבערגער. שטייסט? דאס דאס זענען אונזערע בעלי בתים. און פאלש די עבודה זרה, איך בין אליין געווען, אמאל אריינגעברענגט א ווידעא אז מזונות מעיווען מיר זענען נאך געווען דארטן אויף סיקסטינט אויף עיטינט עוועניו, דער שכן האט געכאפט ווי מען באקט דארטן געהעריג, אין אחרון של פסח. דאס געכאפט אויף א ווידעא. איז געגאנגען דער עלעגאנטער חזר די טמא'נער הינט געט ער א זאג אז מ'איז נישט באגלייבט אויף א ווידעא. זאג מיר די ווייסט אין סאמער ווידעא האט די האסט געטשעפעט א בחור ביי דיר אין מקווה אפשר איז דאס אויך נישט באגלייבט? אי שייגעץ די לאו לייף און דאס זענען אונזערע רבנים. זלמן לייב פילאפ, ניין, שרייבט אונטער, גיי איך צו אים צו שיין, איך וויל אים פרעגן, פארוואס האסטו אויף מיר אונטערגעשריבן, איך קען דיך דאך אפילו נישט, ווען דיין טאטע איז געווען טויט קראנק האסטו גענומען מיין זון אוועק אויף פסח ער זאל זיצן ביי דיין טאטן אין בעיסמענט, ווייל מיין זון איז אין די מעדיקל פיעלד, דאס האט מען אלעס געמעגט, נאר יעצט גייסטו אונטערשרייבן, לויפט ער אוועק, זאג איך אים, זלמן לייב איך קען דיר נאכלויפן, וואטש און סי, איך וועל דיר נישט נאכלויפן, איך וועל דיר נאכלויפן, איך הער זאגן אז ער האט דרײַ אידן ביי זיין פארלערנען. ס'דא דא אן אנדערן וואס ער לערנט פאר, איך הער ער האט איבער הונדערט, הונדערט צוואנציג, הונדערט דרייסיג מענטשן, און זלמן לייב מיט דעם זויערן פנים האט דריי מענטשן, זלמן לייב ווייסט פארוואס, שרייב אונטער נאכאמאל וועלן די דריי אויך אוועק גיין, מענטשן זעהן דאך עטס זענטס פאלש ווי די עבודה זרה. עניוועי, יעצט בחור לעבן צו די צעווילדעוועטער יונגערמאן איך ווייס נישט ווער די ביסט און וואס די ביסט, איך בין דיר נישט מחויב צו ענטפערן, און די זאגסט די הערסט אויס נאר די האסט א קשיא איז, איך געב דיר אן עצה, דארפסט נישט אויסהערן מער, קענסט אראפלייגן, עז לאנג עז יו גאט דע מעסעדזש סטרעיט, אז מען טאר נישט טאטשן קינדער, און זע טאמער טאטשטו קינדער זאלסטו אויפהערן, ווייל יעדער האט שוין אויפגעהערט, אבער רוב מענטשן זיכער, נאר איך וויל דיר נאך אזויפיל מסביר זיין, אז ער האט זיך אויסגעלערנט א ווארט מסירה, ווייסט אפילו נישט וויאזוי מען זאגט מורידין ולא מעלין, ער האט שוין קשיות און ער בויעט שוין און ער טוט שוין און ער מאכט שוין, בוי נישט. טו נישט און מאך נישט, מען קען נישט צונעמען פון יענעם דאס פארמעגן און דעם רכוש מיט די עדיוקעישן מיט אלעם, אונטערן נאמען ווייל מען טאר נישט מסר'ן. און נאכדעם זאלסטו דיך אויסלערנען נאך א זאך, אז דו האסט צו טון מיט שקצים מוזטו גיין אזוי ווי די שקצים, דו קענסט נישט גיין מיט די תורה מיט מענטשן וואס זיי לאכן פון די תורה, אזא משה טעראריסט פרידמאן וואס האט גע'מסר'ט צענליגע און צענליגע מענטשן, ער האט געקויפט זלמן לייב'ן א שיינעם רביסטעווע פול מיט מסירה און מיט בלוט, און אונז דארף מען וואטשן, מסירה? מסירה אויף וועם? אויף וועם מ'האט דאך שוין געזאגט מורידין ולא מעלין נאך מיט צוואנציג יאר צוריק? ער האט דאך נאך אומגעברענגט דעם ברך משה, ער האט אומגעברענגט סאטמאר, ער האט דעם פון סאטמאר רב פון דעם אלטן פון דברי יואל האט ער געמאכט פאטאש, דאס איז וואס ער האט געמאכט פון אים, פון זיין גאנצע עבודה און פון זיין גאנצע הארעוואניע האט ער געמאכט איין שטיק פאטאש. און נאכדעם דארפסטו וויסן נאך א זאך, אפילו לאמיר זאגן ס'איז נאך דא אפאר ערנסטע דיינים, לאמיר זאגן ס'איז דא, איך האב זיי נאכנישט געטראפן, אבער לאמיר זאגן ס'איז דא. אבער דו מוזט פארשטיין, דאס איז דאך א זאך וואס די גרויסע טוען עס, און ווער טרויט זיך צו שלאגן מיט סאטמאר? ווער טרויט זיך צו שלאגן מיט די אלע גרויסע ארגאניזעישאנס? מ'וועט דאך יעדן אומברענגען. און חוץ פון דעם די אלע רבנים טוען דאך עס אויכעט. סאו ער איז נישט משוגע צו זאגן אז וואס ער טוט איז נישט ריכטיג. איז במילא האסטו נישט מיט דעם סאבדזשעקט אין ערגעץ וואו צו גיין. מ'קען ארויסווארפן אלע בחורים, מיט אלע מיידלעך, זאלן זיך טרעפן אין די גאס, זאלן טון כל דבר אסור, פאלן אויף דראגס נאכדעם זיך נעמען דאס לעבן, אבער קיינער וועט זיך נישט טרויען צו זאגן קיין ווארט, סאו יעצט האסטו א שאלה פארוואס מען גייט נישט צו א דין תורה, פארוואס מען גייט צו די רעגירונג, ס'איז דא צו וועם צו גיין בכלל? ס'איז דאך נישט קיין נארמאלע דין תורה פון צוויי מענטשן, ס'איז דאך אפאר מיליאן דאלער, אפאר ביליאן דאלער, און יעדער צוטיילט זיך מיט די פראפיטס. עניוועי, איך האף אז דו האסט פארשטאנען, אויב נישט זאלסטו אויך זיין געזונט, און מער וויל איך דיר נישט ענטפערן, ווייל איך זעה אז דו ביסט עפעס א קליינער יונגער צוציק און דו ווייסט נאך נישט וואט לייף איז אלל אבאוט. שוין, דאס איז געווען נאר צוגעלייגט, יעצט קומט א געהריגער שיעור. שוין ברוך השם נאך דעם הייליגן טאג פורים, אבער עס קומט יעצט דער גרויסער יום טוב פסח, מען גרייט זיך צו, עס איז שלושים יום קודם החג, רש"י ברענגט אין מגילה אז רש"י רעדט פון די ימים טובים, זאגט רש"י פורים און פסח. דאס הייסט א פורים פאר זיך אליינס איז נאכנישט דער גרויסער יום טוב, ס'גייט אין קאנדזשאנקשען אינאיינעם מיט פסח, ס'איז די הכנה צו פסח. יעצט קודם האב איך געוואלט געבן אביסל א באריכט, אן אפדעיט, אז איך בין געגאנגען אין די גאס פורים, ס'איז געווען עטליכע באסעס וואס בחורים זענען געגאנגען דערויף מיט געלט, אבער כ'האב געוואטשט, ס'איז געווען מיט א געהעריגע השגחה, מ'האט אנגעזאגט די בחורים אז זאלן נישט טרינקען, וויפיל ס'העלפט העלפט דאך עס עפעס, אמאל איז דאך עס געווען א הפקר וועלט. ס'איז געווען איינער וואס איז צוזאמגעפאלן דא א שיכור אין אן אפארטמענט בילדינג, שטאטס ער זאל קומען א טאג נאכדעם און ער זאל אויסקלינען, אדער ער זאל געבן דעם סופר א טיפ, הי דאזענט קעיר, ער האט זיך אויסגעניכטערט און איך האב געמוזט געבן דעם סופר צוואנציג דאלער ווייל ער האט איבערגעלאזט דא אזא מין ברעכעכץ, א גרויל געווען. ס'האט מיך דערמאנט פון אן אלטע מעשה, ס'איז דא א איד שמואל דוד פעטעקי, פעקעטי, איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי מען רופט אים, יא, איין יאר, עפעס איך ווייס זיבן אכט יאר צוריק, האט ער ארויסגעלאזט, א באטל פון זיין בעג, מסתמא איז עס געווען פון דעם שווארץ וואס ער מאכט די היימישע וויין, וואס ער לייגט אריין דערין קטנים מיט שכבת זרע פון קינדער, ס'איז דא צענליגע וואס האבן זיך באקלאגט וואסערע א חזיר ער איז געווען, טאקע זיין משפחה אויך. קיצער ער האט אראפגעלאזט דעם באטל, ס'האט זיך צובראכן אין פראנט פונעם עלעוועיטער, און וואס טוט א מענטש אין אזא צייט, ער גייט ארויף אינדערהיים, ער נעמט אפאר שמאטעס וואס ער נוצט נישט, און ער ווישט אויף, ער לאזט נישט איבער א אה א מזיק ברשות הרבים, א מזיק ברשות הרבים מעג מען אום שבת מטלטל זיין אפילו ס'איז א רשות הרבים, נאר וואס ער איז דאך פון די הייליגע אין שטאט, יא, ער איז דאך פון די הייליגע מענטשן אין שטאט, די גרויסע מענטשן, כ'ווייס נישט ווער ס'האט אים גרויס געמאכט, עניוועי, האב איך אים געזאגט, ר' איד. איר האט אראפגעלאזט א פלאש, וואשט עס אויף. מ'איז געגאנגען ארויס צום פארברענען חמץ, מ'איז אריינגעקומען, די שיך זענען געווען אנגעשמירט פון וויין, און מ'האט אין דעם אריינגעטראגן אין שטוב אריין די ברעקלעך, נו דאס זענען די הייליגע, אזוי טייטשט דער בעלזער רב, בעלזער רב האט געטייטשט אזוי, ס'שטייט, ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד, זענען געווען זייער שלעכט צום אייבערשטן. זאגט דער בעלזער רב דאס איז נישט דער פשט, ער זאגט דער פשט איז ואנשי סדום רעים וחטאים זיי זענען געווען שלעכט און ביטער איינער צום אנדערן אבער לשם מאוד צום אייבערשטן זענען זיי געווען מורא'דיג גוט פארן אייבערשטן האבן זיי זיך אנגעטוהן א גארטל און געדאווענט דאס איז נעבעך די ביטערע חברה עניוועי ס'איז נישט וויכטיג לאזט דער בחור עס איבער דער סופער האט זיך מורא'דיג גערעגט אבער כ'האב אים געזאגט ליסן איך געב דיר א צוואנציגער פארשטיי דיין ווייטאג האסט א צוואנציגער און קלין עס אויף, ער איז געווען מער ווי העפי עס צו טוהן, סא דו בחור דו שיקער איך ווייס נישט ווער דו ביסט געווען, דו ביסט מיר שולדיג צוואנציג דאלער, איך האב עס נאר אויסגעלייגט, ס'זאל נישט זיין קיין חילול השם, איך בין נישט דיין טיפש צו געבן צוואנציג דאלער, און שמואל דוד פעקעטי, פעקעפעטעקי, איך ווייס וויאזוי דו הייסט, אז דו וועסט נאכאמאל קויפן וויין, און דאס עס דיר אליינס אהיים ברענגען, בפרט נאך אז דו וועסט קויפן פון דעם צדיק שווארץ. דער וואס איז ביזי מיט אתרוגים און מיט וויין און זיין אייגענע משפחה האט געוויינט צו מיר נאר ס'איז שוין פעסט סטעטשוט אוו לימיטעישן אז ער פלעגט זיי אראפנעמען אין סעלער און מאכן מיט זיי כל דבר אסור און נאכדעם האט מען נאך אומאפגעוואשן די הענט האט מען נאך גענומען אין א בעג אריינגעלייגט די היימישע וויין און דאס האט מען געטרינקען צום סדר כל דכפין ייתי וייכול איך זאג עס וועגן דעם ווייל דער עולם זאל וויסן קויפט עס פון א פעקטארי אלעס מסודר. דער אלטער סקווערער רבי האט זיך נישט געוואלט האבן גארנישט צו טון מיט די התאחדות, האט ער געזאגט מען זאל קויפן דאמינא צוקער און עס אויפקאכן פאר פסח אפילו עס איז דא דערין א טראפ חמץ, וואס איז כמעט נישט שייך ס'זאל זיין, ווערט דאך עס בטל, מילא ס'ווערט בטל קען מען עס נאכדעם נוצן פסח, פארשטייסט? די אלע היימישע זאכן איז גארנישט ווערט. איך דענק ווען איך בין געווען א יונגל, ס'איז געווען א איד ר' אהרן הערש, אברהם הערש, לאנדא, פארקויפט פרענקפורטערס, אונז זעמיר אויפגעוואקסן דא אין חדר, מ'האט אונז גענומען צו לעפקאוויטשן אין סעלער, און אונז האמיר געפאקט איצעלע פימפ התאחדות'נס צוקער און זאלץ, און די רבי האט געזאגט נאר דאס מעגן זיי געבן א הכשר, און ביי דעם זענען זיי אויך דורכגעפאלן. טא לאזטס ענק אפ מיט די אלע שטותים. קויפטס קאמפעני פעקד זאכן און דעמאלטס וועט עטס כאטש וויסן אז ס'איז דא א שטיקל גאווערמענט קאנטראל. עניוועי, צוריק גיימיר ווייטער דא צו אונז. סאו, וויפיל מ'קען ראטעווען בחורים ראטעוועט מען. שוין. בקיצור, ס'זענען צוגעקומען עטליכע בחורים און זיי האבן געזאגט הרב נחום איר געבט אונז אזויפיל חיזוק, כ'האב געזען פאר וועם זענען געגאנגען, זאג איך זיי וואס הייסט איך געב חיזוק, איך געב דאך נישט קיין חיזוק, חיזוק געבט חב"ד, חיזוק געבט ברסלב, איך געב נישט קיין חיזוק, איך זאג דיר די מציאות. זאגט מיר איין בחור, איר ווייסט אבער נישט, ווען איך בין געווען א יונגל, פון ווען איך בין אריין אין וואסער אין מקווה ביז איך בין ארויס, כאטש דריי פיר יאר האבן זיי מיך געפאטשקעט, איינער פון הינטן איינער פון פארנט, דעמאלטס בין איך געווען אכט ניין יאר, היינט בין איך פערצן, פיפצן, איך גיי אריין אין מקווה ווי א קעניג, אלעס רוקט זיך אין די זייט, מען האט מורא היינט צו טשעפען מיט א בחור, זאגט ער, איר ווייסט נישט וואס איר טוט, ס'דאכט זיך נאר אייך אז איר ווייסט, איר האט נישט קיין. השגה. רופט זיך אן א צווייטער בחור שטייענדיג לעבן אים, איר ווייסט נישט וואס איר טוט, איר ווייסט נישט וואס חיזוק איר געבט. דאס וואס אונז זעמער אז מען נעמט זיך אן פאר אונז, אונז זעמער נישט שטיק הפקר, דאס לאזט אונז אז מיר קענען עקזיסטירן אין די גאס. א שיין בחור'ל, פארשטייסט, און יעדער לויפט אים נאך, און איינער קומט צו, איך ווייס כ'האב דיך מער ליב ווי דיין טאטע, און נעמט זיך גלעטן, היינט ווייסט מען, העי, געט יור הענדס אף. עניוועי, כ'האב א גרויסע הנאה געהאט, ווייל כ'האב דאך געמיינט איך רעד צום לאמפ. אפ. דערווייל קאלט מען מיך אפ פון נאך א פלאץ אויכעט, פון סאטמאר און ראטלידזש סטריט, אז איך האב געזאגט מען זאל צושפארן אלע שולן ווייל ווען נישט דרייען זיך דארט בחורים און סוף וועט זיין לאוסוטס. בקיצור, מען האט צוגעשפארט פון פורים ביינאכט ביזן נעקסטן טאג איז געווען צוגעשפארט די טוילעטס, די בית מדרש, די מקווה, אלעס. קיצור, דערציילט מיר איינער אז עס איז האלב זיבן אינדערפרי געקומען א איד און נעמט זיך קלאפן, אוי די טוילעט צוגעשפארט, אוי אוי אוי עס איז צוגעשפארט, אוי שנעל שנעל שנעל שנעל איך באמאך מיך. און נאָכדעם זאָגט ער שױן, דאַרפֿסט דיך שױן נישט אײַלן, איך האַלט שױן דערנאָך, כ'האָב מיך שױן באַמאַכט. איז קאָלן זײ אָפּ, און זײ זאָגן, הרבֿ נחום, זעסט דו, דו האָסט גורם געװען, דער ייִד זאָל זיך באַמאַכן? זאָג איך אים, העי, ער װעט אַהײם גײן, די האָום אַטענדענט װעט אים אױסװאַשן די אונטערהױזן מיט די הױזן, סאָ װאָט דו יו קעיר? ס'איז געװען סעיף אין שיל? זאָגן זײ, יאָ. זאָג איך, דעטס אָל דעט קאַונטס. איצט קען מען זיך נישט רעכענען מיט יעדן אַלטן ייִד, װאָס ער באַמאַכט זיך אין די הױזן. איטס טו בעד. חוץ פון דעם אז ער העט דאך געקענט נעמען מאכן אין די גאס, איך מיין ס'איז דאך דא ווי צו מאכן. עניוועי, נאכדעם קאלט מיך איינער אפ פון דאקטער פרענק אין מאנסי, ס'געווען די זעלבע פרשה, אלעס צוגעשפארט. פרעגט איינער וואס עפעס שפארט מען יעצט צו? זאגט ער קענסט איינעם נחום ראזענבערג? זאגט ער כ'האב געהערט פון אים. זאגט ער איך האב אויך געהערט פון אים. אה ס'פארט גוט. די באסעס זענען געווען מאר או לעס גאנץ פיין מסודר, מען שיקט שוין מיט היינט א משגיח, ס'איז נאר געווען איין צעדרייטע באס וואס האט נישט געהאט גארנישט, ער האט מיך געטראפן דא אויף ווילסאן סטריט, די באס האט זיך אפגעשטעלט, אלע זענען אראפגעקומען, דו שייגעץ דו ברענגסט אונטער וויליאמסבורג ווייסט, כ'האב דאך געזען זיי זענען העלף וועי דראנק, זיי האבן נישט געהאט קיין השגחה, האב איך געקלערט מיט די חברה גיי איך נישט אנהייבן, כ'האב געכאפט ווידיאו פון זיי, כ'האב א ווידיאו, כ'זעה ווער זיי זענען, נאר ס'אינטערעסירט מיך נישט ווייל זיי זענען נעבעך גארנישט שולדיג, זיי האט מען נעבעך ברעינוואשד. אזוי ווי די אראבער, און מיט זיי גיי איך מיך די וואך אויסטענה'ן און מסביר זיין וואס ס'איז געווען דער גאנצער חרם און וואס מ'האט געוואלט, און אז זיי האבן געוואלט באהאלטן די אלע חאזערייקעס וואס רבנים האבן אפגעטון מיט קינדער, זיי זאלן הערן די אדער העלף אוו די סטארי, ווייל היינט זענען זיי שוין עלטער און מ'קען זיי שוין נישט אזוי ברעינוואשן און זיי זעען שוין דעם מציאות, און ממילא וועל איך זיי, מיט זיי וויל איך זיך דורכרעדן, נישט אוודאי נישט פנים אל פנים, באלד וועט מען נאך זאגן כ'האב זיי געטאטשט. ניין ניין ניין איך וועל זיי ענטפערן אויפן האטליין און איך וויל אויך זיי מסביר זיין א סאבדזשעקט וואס מ'האט מיט זיי קיינמאל נישט גערעדט, מכבד זיין תלמידי חכמים, מכבד זיין עלטערע מענטשן, מכבד זיין מענטשן וואס זיי טוהן פאר כלל ישראל, דאס האט מען זיי קיינמאל נישט אויסגעלערנט, אויסגעלערנט צוויי ווערטער ימח שמו וזכרו דאס אלעס, באט עניוועי איך זאג אייביג איך בין נישט קיין סיטיזן אין אמעריקע ווייל איך בין געבוירן געווארן, יא געבוירן אבער כ'מיין צו זאגן אין די. שטאט וואו איך בין, בין איך נישט א סיטיזן ווייל איך האב מיך דא באזעצט, איך בין א סיטיזן ווייל איך האב געפייט פאר די טרוט און איך האב געווינען, און דער עולם זעט עס היינט איין. יעצט איז געווען דער באס, איך האב פיקטשערס פון די אלע וואס זענען געווען דארט, און אינטערעסאנט זיי האבן יא געטרינקען און זיי האבן נישט געהאט קיין משגיח, סאו אבוויעסלי דאס וואס איך האלט אין איין מסביר זיין אז די ראש ישיבות האבן פארלוירן א פרי פעס, זיי האבן געהאט א פרי פעס, זיי האבן געקענט אריינגיין אין וועלכע מעקדאנעלד זיי האבן געוואלט און פרעסן העם און פארק, און טשיזבורגערס, דאבל וואפערס, וואס זיי האבן געוואלט האבן זיי געקענט עסן אומזינסט, יעדער בחור, די ערוה פון פארנט, די ערוה פון אונטן, אלעס איז געווען פריי פארן ראש ישיבה. איז געקומען נחום ראזענבערג, ער האט געזאגט איים גאנא קאט איט, און אזוי ווי ער האט אפגעשניטן די אלע הפקר וועלט, זענען זיי געווארן ברוגז מיט זייער גרויסע צעלייגערשאפט. היינט טרויען זיך נישט צו טוהן וואס זיי האבן אמאל געטוהן, און די בחורים ענטפערן זיי צוריק. א בחור האט מיר יעצט געזאגט א ראש ישיבה האט אים געגעבן א קניפ אין בעקל, זאגט ער נאך איין מאל דו געסט מיר אזא קניפ ביסטו אין דזשעיל, זאגט ער אנטשולדיגט זיי האבן זיך אויסגעלערנט, דער איז נאו מאר פרי לאנטשעס און נאו מאר פרי סאפערס, און אז דו ווילסט, אזוי ווי איך זאג אייביג, גיי נעם דיר א זונה ערגעץ, באט דאונט טאטש טשילדרען, צו ס'איז אויסגעהאלטן על פי הלכה זיכער נישט, אבער ס'איז א בוחר הרע במיעוטו. צו די גאווערמענט לאט עס צו? זיכער אז נישט. באט אזוי עסטו גיין אין דזשעיל פאר טאטשן א פרוי און נישט פאר טאטשן א מיינער ביקאוז אידער וועי יו גאנא וויינד אפ אין א דזשעיל. חזירים געווען, זיי האבן געטון וואס זיי האבן געוואלט, די גרעסטע משפחה חזירים די שטערנס, מיילעך שטערן האט געהאט פלעיבוי מעגעזינס אין פליישמאנס און האט עס געוויזן פאר בחורים, מ'האט גענומען א מענטש ער זאל שוין ארויפפארן און אים אויפפיקן.

טיסען, עניוועי איז די חזירים, דער אנדערע איז יצחק שטערן, רעדט ער מיט די בחורים ניבול פה און פרעגט זיי וועגן זייער קישוי אבר און צו ס'קומט עפעס ארויס, מיין איך האב געהייסן די בחורים זאלן אים טעיפן און זיי האבן אים געטעיפט און ס'איז ס'איז דא די זאכן זיי דבקהים נאר זאליקא וויל נישט הערן דערפון ווייל דער סיגעטער האט דאך צוגעזאגט זיין טאטן אלע קינדער פאסטנס ווייל ער האט געוואלט דורכפירן עפעס א גט מעשה פארשטייסט דאס איז וואס דא גייט פאר. סאו יעצט וויל איך רעדן צו די אנגעהיצטע בחורים, די וואס מ'מאכט זיי משוגע. כ'וויל ענק זאגן, די מלמדים און די מגיד שיעורים און אלע טובי הקהל, משמרת הצניעות, די אלע האבן געריטן אויף אונזער חשק, זיי האבן געטון כל דבר אסור, ס'האט זיי נישט אינטערעסירט גארנישט, זיי האבן געוואוסט ס'וועט אייביג דויערן ביז מ'וועט זיך כאפן, און מ'וועט זיי נישט כאפן. זיי האבן געדארפט האבן א בחור פאר סעקס, האבן זיי אים געהייסן קום אהיים מיט מיר, טראג מיר די זאכן און מיר. קוויט טו אהער טו אהין, זיי האבן געקענט כאפן וועמען זיי ווילן ווען זיי ווילן, זיי האבן געטון וואס זיי האבן געוואלט, למעשה איז זיי האבן אנגעהויבן צו זען אז איך הייב אן צו עפענען דאס מויל, קודם האב איך נאר געשריבן בריוון, אבער זיי האבן שוין געזען אז טאמער איינער גייט דא אנהייבן צו דערציילן וואס ס'געשעט, דעמאלטס וועט נישט טויגן. און זיי זענען געווארן זייער ברוגז, נו וויאזוי קען מען אראפברענגען א מענטש, קען מען אים איינרעדן, קען מען איינרעדן די קינדער זאלסט וויסן, ער איז א רשע און ער וויל דיך אונטערברענגען און ער און ער און ער, און זיי האבן צוזאמגערעדט כל דבר אסור, ס'איז געקומען צו א פונקט וואס דער עולם האט אפילו נישט געכאפט וואס א מנוול ברוך מרדכי איז געווען און וויפיל קינדער ער האט נעבעך געהארגעט, און וואס מיין האטליין האט געטון אז ס'האט פשוט צוריקגעברענגט דעם עולם, און מ'האט אנגעהויבן איינצורעדן, אזוי איז דא אייביג געווען. דאס איז געווען שוין צענדליגע יאר נאך ווען איך בין אויפגעוואקסן אלס יונגל איז אזוי געווען. זיי האבן איינגערעדט פאר אונזער הייליגן רעבן דעם דברי יואל שטותים מיט לאקשן, זיי האבן אים איינגערעדט אז מען לאזט נישט מער קיין שחיטה אין ירושלים, דער רבי האט געגעבן זעכציג טויזנט דאלער, נאר מען איז זיך געוואויר געווארן אז אין ירושלים לאזט מען טאקע נישט. אבער אין חולון לאט מען יא, און די שחיטה איז אין חולון ווייל דארט וואוינען ווייניגער מענטשן, זענען אמאל אריין צו אונזער הייליגן רעבן ווען ער איז שוין געווען נישט געזונט ווייל פארדעם האט ער אלעס געוואוסט, זענען אריין צו אונזער רעבן אז מדינת ישראל איז אריינגעפארן מיט אכט הונדערט פאנטאמס אויף מצרים, כ'ווייס נישט צו ס'איז דא אזוי פיל פאנטאמס אין די גאנצע וועלט, און זיי האבן די רעבעצן צודרייט געמאכט, זיי האבן אלע נאנטע צודרייט געמאכט, דאס איז געווען זייער סיסטעם אויפצובויען העיט. מיט שנאה מיט שונאים, ווילאנג די רבי האט געלעבט און ער געווען געזונט און ער געווען דער גענעראל פונעם מיליטער האסטו אים נישט געקענט גארנישט פארקויפן, האב איך שוין פארציילט אמאל די רבי האט אמאל געזאגט מען האט געזאגט משה דיין האט עפעס געזאגט האט די רבי געזאגט משה דיין האט מען נישט געמל'עט איז געווען דא איינער א רב פון מזרחי און ער האט א פרעג געטאן דעם רעבן רבי ממילא איך פארשטיי דו זעהסט אים דו פארשטייסט אבער די וואס וואס ווייסטו וואס טוט זיך אונטער זיינע הויזן האט אים די רבי געזאגט ר' יאסל, ברענג נאר דעם ביכל, וואס איז עפעס א, אין בית הכסא האט דער רבי געהאט א בוך וואס ער האט געהאלטן אינמיטן ליינען, און דארט איז געשטאנען אז זיין טאטע, משה דיין'ס טאטע איז געווען די הויפט פון די מאוומענט אז מען זאל נישט לאזן מל'ן קינדער נאר ווען זיי ווערן גענוג גרויס און אלט צו פארשטיין וואס דאס איז אז מען שניידט אראפ א חלק פונעם אבר, נאר דעמאלטס זאלן זיי קענען זיך אדער מל'ן אדער נישט מל'ן. און ער שרייבט דארטן אז ער האט זיין זוהן נישט געמל'ט, און דאס איז געווען א רב פון מזרחי וואס האט געהייסן האלענדער, ער איז אזוי נתפעל געווארן פונעם רעבינס ידיעות אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, נאר שפעטער ווען ער איז נישט געזונט געווארן, געווען איינער איך וויל נישט זאגן ווער ער איז געווען, ער האט פאר ר' יאסעלע צוריק געענפערט הויעך אין בית מדרש. איז ער ארויסגעפארן צו די רעבעצן אויף וואלהאב און צוריק געקומען און געזאגט די רבי האט געזאגט אז דער מענטש האט נישט קיין דריסת הרגל אין קיין איינע פון מיינע מוסדות, די יודעי דבר ווייסן אז די רעבעצן האט אים אפילו נישט אריינגעלאזן צום רעבן ווייל די רבי איז נישט געווען דעמאלטס דערביי ביי די זאכן. מען האט דא פארקויפט אין רעבנס נאמען אזויפיל לאקשן, די רבי האט אמאל געזאגט. געזאגט ווען מען זאל די אלע זאכן וואס מען זאגט דאך אין מיין נאמען זאל זיין אמת, וואלט איך נישט געהאט קיין צייט אין די גאנצע זיבעציג צו אכציג יאר אפילו צו דאווענען איין מאל, מען האט אזויפיל נאכגעזאגט אין זיין נאמען, ס'איז אלעס לצנות מיט ליצי לצנות. מען האט אונז פארקויפט א בריוו אז דער רבי זאגט מען זאל קויפן אויסשליסליך אין מיין בוטשער סטאר. און דאס איז געווען געדרוקט אין תשי"ד, א' צ"ב, און אין ק' יארן איז דא א בריוו, די רבי שרייבט איך בין קיינמאל נישט געווען אין אמעריקע אין א בית השחיטה, און דאס איז נאך געווען ווען ער איז געווען געזונט, און פארשטייסט וואס דא טוט זיך, צוויי בריוון וואס איינס איז לא ראי זה כראי זה, און במילא האבן די מנהלים מיט די רבנים. האבן געפיהלט אז טאמער נחום ראזענבערג ברענגט אקראס זיין מעסעדזש זענען זיי כולנו מתים, זענען זיי אלע געשטארבענע, ווייל אפילו די געשטארבענע די געפייגערטע מלמדים אונזערע די האבן אויך געטוהן די זעלבע, זענען גארנישט געווען בעסער, און נישט נאר אין סאטמאר און אין וויזשניץ אויכעט, ס'געווען מלמדים חזירים וואס האבן אויסגעטוהן די קינדער נאקעט, זענען ארומגעגאן פון איין חדר צום צווייטן, דאס איז געווען זייער ענדזשוימענט צו ווייזן מיט די קינדער נאקעט, און נאכדעם האבן זיי אים אנגעמאכט. עניוועי, זיי האבן געוויסט אז דאס גייט נישט זיין גוט, האבן זיי געמאכט א סין אויף נחום ראזענבערג. איך האב געוואלט פרעגן די אלע בחורים וואס זענען געזעסן אויף דעם באס. זיי זענען געגאנגען מיט אזאלעכע אראנדזשע קאפלעך, אזאלעכע בעיסבאל קעפס, אראנדזשע, נישט נישט געווען קיין נאמען פון קיין ווער ס'שפילט, און זיי געגאנגען מיט אזאלעכע בלויע דריי פערטל העמעדער. סאו ווערעווער זיי געהערן, ס'איז נישט קיין חילוק, איך גיי נישט פון זיי מאכן קיין גאנצן אישו. זענען נעבעך אומשולדיגע בהמות וואס מ'האט זיי אזוי ברעינוואשט. סאו די אלע בחורים זענען אראפגעקומען פון דעם באס און זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען נחום ראזענבערג ברענגט אונטער וויליאמסבורג. איך וויל דיך עפעס פרעגן. נעם אטענדענס פון דעם גאנצן באס. צו נחום ראזענבערג האט דיר אמאל געמאכט עפעס משכב זכר צו כדומה? און נאכדעם גיי נעם אטענדענס ביי דיר אין חדר ביי די מלמדים וואס דו האסט געלערנט די לעצטע פינף זעקס יאר, צו ס'איז געווען א מלמד וואס האט דיר געמאכט משכב זכר צו נישט, צו אנדערע זאכן, דיך אנגעטאטשט אראפגעלאזן די הויזן מיט די אלע זאכן, קענסטו דיך שוין זען ווער ס'ברענגט אונטער וויליאמסבורג. נעם א בחור און פרעג אים צו נחום ראזנבערג האט אים אמאל געפרעגט צו ווען ער רייבט זיך צו סקומט אים ארויס עפעס אזא ווייסע זאך, איך האב טעיפס ווי יצחק שטערן פרעגט דאס די בחורים, כ'האב זיי געהייסן זאלן נעמען טעיפס, סאו ווער מאכט קאליע וועם? סאו הערטס אויף מיט די שטותים וואס די מגידי שיעורים און מיט די מלמדים האבן ענק איינגערעדט, ווייל דאס איז נאר געווען בשעתו דעמאלטס ווען מ'האט נאך נישט געוויסט אם ה' הוא אלוקים לכי אחריו ואם הבעל לכי אחריו. מען האט נישט געוואוסט נאך ווער ס'זאגט ליגן, צו די מלמדים צו נחום ראזנבערג. היינט איז עס אינדרויסן, היינט זאגט דאך יעדעס יונגל אז מען איז דורכגעגאנגען היטלער'ס מלחמה אין חדר. אדער ביי די ערשטע קלאס, אדער ביי די דריטע, אדער ביי די פיפטע, אדער ביי די פערדע און די צווייטע. עווריבאדי נאוס וואט העפענד. סאו וואס האסטו צו שרייען נחום ראזנבערג מאכט קאליע וויליאמסבורג? כ'מיין ווילסט אויסזען ווי א בהמה קענסטו אויסזען, באט איף יו וואנט טו טאלק קאמאן סענס, ס'איז שוין נאך פורים, ווי גייסטו יעצט אנקומען? ווער האט דיך מער געמזיקט דיין מלמד אין חדר, צו דיין טאטע, צו א מענטש אינעם מקווה, צו נחום ראזענבערג? פיגער איט אוט! זעץ דיך אראפ און נעם א געהעריגע אינווענטארי וועסטו זען. סאו וויאזוי מאך איך קאליע וויליאמסבורג? ווייל כ'האב געזאגט וואס די מלמדים האבן געטוהן מיט די קינדערלעך? צו וואס די טיטשערס האבן געטוהן מיט די מיידלעך? דעם מאך איך ענק קאליע? אזוי האט טאקע דער בהמה יצחק שטערן איינגערעדט ווייל ער האט געוואלט אז ער זאל ווייטער קענען טאטשן בחורים און פרעגן צו עס קומט עפעס ארויס צווישן די פיס ווייס ווען די רייבסט, דעטס וואט הי וואנטעד, און ער האט עס, אויף אפאר יאר האט ער עס טאקע געווינען, ער איז ארום מיט אזא ערנסטן פנים און געגאנגען זאגן פאר יעדן. אז דער גרעסטער רשע אין שטאט און גרעסטער מנוול איז נחום ראזנבערג האט געברענגט אונטער אידישקייט, און צוביסלעך האט זיך דער עולם אפגעלאזט, זיי האבן אנגעהויבן צו זען, העי וועיט א מינוט, ער האט אונז נישט געבאדערט, ער האט עס אפגעשטעלט, געבאדערט האט אונז יצחק שטערן דער מנהל פון וועווערלי, געבאדערט האט אונז יעדער מלמד און יעדער מגיד שיעור, און ממילא טראכט וואס דו האסט געטון, דו האסט גענומען א מענטש, ביסט אים נאכגעלאפן פאר גארנישט, און דו האסט אים געוואלט משוגע מאכן פאר גארנישט. יעצט איינער וואס האט געזעהן ווי זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען, האט מיר אנגעהויבן צו זאגן דו דארפסט האבן א גאן אין טאש, דו דארפסט, זאג איך, איך דארף גארנישט, די צעווילדעוועטע שיכורים זאלן זיך באלד בארואיגן וועסטו זעהן, קודם זאג איך אים קוק כ'וועל דיר ווייזן מעדזשיק, ס'איז דא אזא טמא'נע כלי, כ'וועל ארויסנעמען, כ'וועל כאפן בילדער און מ'זאל אלע צולויפן, און יעדער איז צולאפן, איך האב די בילדער דערפון, כ'וויל עס נישט ארויסשטעלן ווייל ס'זענען נעבעך ברעינוואשד משוגענע חברה, און ס'איז א שאד מ'זאל זיי ווי מ'זאגט. קאליע מאכן די פיוטשער אז זיי קענען נאך ווערן נארמאלע מענטשן, און נאכדעם זאגט ער wow יעצט זע איך ביסט א צדיק די גייסט דורך אזאלעכע זאכן, זאג איך דעיס? דעיס איז שוין גארנישט, מ'האט געשאסן, מ'האט געגאסן בליטש, מ'האט געטון וואס מ'האט געוואלט, דעיס איז דאך שוין גארנישט, זיי שרייען נאר נו סטיקס און סטאונס ברעיק מיי באונס באט נעימס וויל נעווער הארם מי, באט אינטערעסאנט די אנדערע באסעס האבן אלע אנדערש געהאלטן, סאו די משוגעים איך ווייס נישט ווער זיי, איך האב אפילו נישט געוואלט מאכן אן אישו דערפון, כ'האב נאר געכאפט פיקטשערס פון אלע, מיט זייער ספעשל יוניפארם, אבער די משוגעים זענען נאך אינפלוענסד אז מ'דארף שרייען, שרייען. די טיפש, די בהמה, די פערד, ווער האט דיך געטאטשט אין די מקווה'ס, נישט דיינע מלמדים, און נישט די אינגעלייט פון בית מדרש די סאטמארע חסידים, און נישט יצחק שטערן, און נו וויל איך דיך פרעגן נאך א זאך, ווער האט ענק ארויסגעווארפן פון אלע חדרים, נישט די מלמדים? איך גיי עס איבערזאגן נאכאמאל כ'האב עס געזאגט פאריגע וואך, די פאליס, די fbi ווידער געקומען, זיי נעמען נאך ישיבות אויף. צימבל. אונז ווייס מיר פונקטליך ווער ס'האט גע'מסר'ט די מסירה. אונז ווייס מיר פונקטליך. זיי זענען געווען אנגערייצטע בחורים פון מיין האטליין וואס מ'האט ארויסגעווארפן און זיי האבן געזאגט אז זיי גייען זיך מער נישט לאזן. דאס איז היימישע בחורים וואס זיי זענען אין די גאס. קענסט זיי מער נישט ארויסווארפן, קענסט זיי נישט לייגן אין חרם, און קענסט מיט זיי גארנישט טון. און די זעלבע זאג איך יעדן ווען מ'ווארפט דיך ארויס פון ישיבה, זאלסטו גיין מסר'ן און זאגן, רבותי איך בין אין די גאס און זיי נעמען געלט אויף דעם, ישיבות קאלעקטן מיליאנס אוו דאלערס אויף דעם, און יעצט האב איך זיי געוויזן, כ'האב געוויזן פאר די גאווערמענט, די אידן זענען נישט די רייכסטע מענטשן, אין פעקט זענען זיי די ארעמסטע מענטשן אין אמעריקע די גרעסטע וועלפעיר רעסיפיענטס איז אין קרית יואל, און אין ניו יארק דערקענט מען עס נישט אזוי אבער אין קרית יואל איז נאר א אידישע שטאט זעהט מען עס. ס'ווי האבן מיר אונז אזויפיל געלט אויסצוהאלטן א חדר? האב איך זיי אייביג געזאגט ווייל זיי גנב'ען אויף אונזער לאנטש פראגרעם, זיי גנב'ען אויף אונזער עדיוקעישן, און זיי האבן נישט געגלייבט, קוק וואס דא טוט זיך, פיר ביליאן דאלער אויף קאמפיוטערס אליינס, און נאכדעם שטעלט זיך מיר אויף ראביי וואקסמען פון מאנסי און ער זאגט, ענד ווי העוו טו טעיק דיס פלעיג אוט פראם די דזשואיש סקולס, כ'האב אים אנגעקאלט, כ'האב אים געזאגט ווי קענסטו עס זאגן אזא זאך, מ'נעמט דאך אויף דעם מיליאנס און מיליאנס אוו דאלערס ביי די אינגלעך און ביי די מיידלעך, דו גייסט דאס ארויסנעמען, די גאווערמענט וועט זעהן דער'ס סאמטינג ראנג, יעצט וועקט זיך אויף די גאווערמענט אויף דעם, א גאנצע אסיפה וואס דאס איז געווען קעגן די אינטערנעט, ס'איז נאר היימישע חברה, אונז ווייסט מען ווער זיי זענען, אפישעלי האט מען נישט געזאגט יעדן גיי זיי מאסר'ן, אבער אויף מיין האטליין האלט איך אין איין זאגן, לאז דיך נישט, כ'האב אים געזאגט עס גייט ארויסקומען, און מענטשן האבן מיר געקאלט מען ווארפט ארויס אזויפיל קינדער דו מוזט אונז זאגן ווי צו קאלן, זאג איך אים אז דאס קאלן וועט גארנישט ווערד זיין, זארג דיך נישט, איטס קאמינג אוט. די נעקסטע זאך גיי איך זיך יעצט פארלייגן פאר אלע בחורים וואס זענען אין די גאס, יעדעס בחור'ל און יעדעס מיידל וואס איז אין די גאס, דעי דיזערוו א סקול, און די סוף גייט מען מאכן אז אין אלע פאבליק סקולס גייט מען אריין נעמען קינדער, בעסער ווי זיי זאלן זיך דרייען אין די גאס, איך האב עס געזאגט פאר די גאווערמענט, כ'האב זיי געגעבן אן אפידעיוויט, ס'איז אונז טויזנט מאל חשוב'ער זיי זאלן גיין מיט גוים און מיט גויטעס אין מיקסד סקולס ווי צו גיין אין די גאס, ווייל אין די גאס האבן זיי נישט קיין עדיוקעישן אויך נישט, און זענען הפ. קר, און איף די דייס וויל בי פלעיד רייט, עט מען אויפהערן צו געבן איין דאלער פאר פרייוועט סקולינגס. וואטש ענד סי, איטס גאננע העפען. און איציקל פומפעט זאגן, ס'האמיר נישט געוויסט אז מ'עט פון דעם נחום ראזענבערג אזויפיל מוזן ליידן. דו ליידסט פון מיר? דו ליידסט פון דיינע טרייפענע דין תורה'ס און פון דיינע טרייפענע הכשרים און פון דיינע טרייפענע רבנים ווי דער עלעגאנטער גאלאנטער האט געשטופט א בחור אין מקווה, און ער האט נישט געקענט האלטן מעריד לייף, זעקס יאר איז ער געגאנגען פאר טערעפי, און היינט איז ער א גרוש. דו ליידסט פון מיר ליידסטו? דו ליידסט פון דיינע רבנים טינופות שבטינופות ממקום הטינופות עשיה. און ס'איז נאר די ביגינינג. דאס וואס דו זעהסט איז נאר די ביגינינג, וואטש ענד סי וואס דא גייט נאך זיין. פארוואס? אבער דער היימישער עולם איז אגענסט איט, און יעדער איינער איז מסכים צו גיין זאגן זיין סטארי, אונז האבן סטאריס מער וואס אונז קען מיר אפילו אויפנעמען, און דאס וויל איך זאגן פאר די צעדרייטע בחורים, לויפסט ארום, ביסט אנגעשיקערט, ביסט אנגעהיצט, נחום ראזענבערג ברענגט אונטער וויליאמסבורג, קודם כל דו האסט עס נישט געבויעט סאו איטס נאט יור ביזנעס צו איך ברענג עס אונטער צו נישט, און צווייטנס אויב איינער ברענגט עס אונטער זענען עס דיינע רבנים צו דאס הייסט זאליקא צו ארויניקא צו מענדעלע ראבער חזיר, די האבן עס אונטערגעברענגט. איך האב עס אפגעשטעלט וויפיל איך האב געקענט, דער אייבשטער העט אונז העלפן איך וועל עס אפשטעלן אינגאנצן אם ירצה השם, און איך האב מיך נישט דערשרעקן אז א בחור'ל עט מיר נאכלויפן פורים, א ליטל דיד יו נאו וויפיל צענדליגע בחורים האבן געזאגט הרב נחום ווען נישט אייער חיזוק וואלט מען שוין לאנג נישט דא געווען, איר טוט אזא גוטן דזשאב, איר האט נישט קיין השגה. כ'האב מיך נישט דערשרעקן פאר אפאר בחורים וואס האבן געשיקערט, כ'האב אזויפיל געטון כ'האב געכאפט פיקטשערס פון זיי, כאטש וויסן ווער זיי זענען. און כ'האב אייך געוואלט זאגן נאך א זאך, ווען מען כאפט פיקטשערס פון ענק זענט עטץ אלע צו צולאפן, סאו אבוויעסלי עטץ זענטץ נישט געווען שיקער, און איך וויל אייך פרעגן עפעס א זאך, וואס האט עטץ מורא פון מיין קעמערע? אויב דו האלטסט איך ברענג אונטער די שטאט ווילימסבורג, פארשטייסט מיך וואס האסטו מורא פאר די קעמערע? האסט דיך געדארפט שלאגן ווען איך האב מיך געשלאגן פאר די רעכטן פון די קינדער האט עטס געמאכט קעמערעס עטס געמאכט א פיקטשער ווי עפעס א שווארצע טאטשט מיך אן ווי מען טאר נישט און האט עטס געטוהן כל דבר אסור נאר כדי עטס זאלטס אויפהערן האב איך גענומען דעם זעלבן פיקטשער ס'איז געווען געמאכט אין א פאוטאשאפ און כ'האב אראפגענומען מיין פיקטשער ווי ער רירט מיך אן כ'האב צוגעשטעלט אהרן מיט זיינע לייט האט עטס אויפגעהערט דאס איז דאך דער איינציגער וועג וויאזוי מען קען ענק מאכן אויפהערן, מען געט ענק צוריק א טעיסט אוו יור אוין מעדעסין, סאו וואס האסט דיך אזוי דערשראקן וואס כ'האב געכאפט א פיקטשער פון דיר, איז א סימן דו ווייסט אז ס'איז בלאף, דו ביסט א בלאפער, מען האט דיך אויסגעלערנט דעם בלאף, דו טאנצט מיט מיטן בלאף, און דאס איז ראנג, ביסט יונגע בחורים פון זעכצן זיבעצן יאר אלט, אז עטס וועטס גיין מיט בלאף יעצט, ווי וועט עטס ענדיגן? סא דעס זאלט עטס ענק אויסלערנען. די בלאף איז אלל אוט דער ארעדי, קענסט שוין היינט קיינעם נישט פאפן. יעצט לאמיר גיין ווייטער. איך וויל פרעגן די בחורים א אינטערעסאנטע זאך וואס איך וויל ענק פרעגן. הערט אויס א שאלה. די ראש ישיבות די רבנים זענען צדיקים, נחום ראזענבערג איז א מנוול, א שייגעץ, א חזיר, וואס די ווילסט. יעצט וויל איך דיך פרעגן עפעס. פארוואס האלט מען אין איין כאפן רבנים וואס זיי טוען די גרעסטע מנוולות, זאכן וואס א בעל הבית טרויט זיך נישט. זיי האבן געוואוינט מיט די אייגענע טעכטער. קוק אן אזא חזקאל טייטלבוים, אן אלטער מענטש, און ער האט געהאט אן אפעיר מיט זיינס א שוועגערן, און ער באצאלט שווערע געלטער אז ס'זאל נישט ארויסקומען, ס'איז אבער יא ארויסגעקומען. פארוואס? ווייל דער אייבישטער זאגט, עבירה הייסט, דו טוסט א זאך בסתר, איך גיי עס פארציילן. סאו וויל איך פארשטיין וואס דא גייט פאר. פארוואס האט מען געכאפט הרב יחזקאל טייטלבוים אז ער האט געהאט מזנה געווען מיט א שוועגער וואס אן אשת איש? פארוואס האט מען יעצט געכאפט א דיין פון די זאליס פון די חשובסטע דיינים וואס זיין טאכטער האט חתונה געהאט זי האט נישט געקענט ווייטער אנהאלטן מעריד לייף מ'איז געגאנגען צו א סייקאלעדזשיסט און זי האט דערציילט אז דער טאטע וואוינט האט געוואוינט מיט איר פון די צוועלף יאר אן און זי האט א שוועסטער פון פערצן זי האט מורא ווער ווייסט וואס ער טוט מיט איר יעצט די מעשה ציט זיך נאך ווייטער אויכעט די מעשה ציט זיך אז די סייקאלעדזשיסט איז געגאנגען צו א סייקייטריסט און זי האט געפרעגט וואס טוט מען דא? אז זי האט קענען באשטיין די סייקייטריסט זאל עס איבערגעבן פאר די גאווערמענט, זי האט נישט געוואלט אנהייבן מיט סאטמאר, יעדער האט דאך מורא, און געגאנגען, און דער סייקייטריסט האט געזאגט אז ער מוז גיין פאר טערעפי, קודם מוז ער ארויסגיין פון שטוב, סאו צו זען אז א דיין איז ארויס פון שטוב איז נישט ווייל ער האט נישט צו צאלן דעם רענט, קודם האט ער געמוזט ארויסגיין פון שטוב, און מען האט אויסגעפרעגט די ווייב, די מיידלעך טענה'ן אז די מאמע איז א רוצח, זי הרג'ט און זי שלאגט די קינדער ווייל זי כאפט פונעם טאטן, יעצט זי איז צוריק צו די קינדער, ס'איז א טשעין ריעקשאן. און נאכדעם האט מען גענומען איינער זאל רעדן מיט זיין זון, האט זיין זון געזאגט ער וועט פרעגן דעם טאטן צו ס'איז אמת צו נישט, ס'איז דא א רינון מען דארף וויסן, איז מען דערגאנגען אז דער טאטע האט געזאגט ס'איז אמת נאר ער האט נישט געשטופט כמכחול בשפופרת, ער האט נאר געמאכט אזוי ווי מען זאגט האגינג און קיסינג, ער האט נישט אריינגעגאנגען באותו מקום. דער זון איז אינגאנצן משוגע געווארן, אזאנס צו הערן, עס איז דאך געהעריג חיבוק ונישוק און א נדה איז דאך געהעריג כריתות, און נאכדעם זאגט דער זון פארן טאטן, טאטע אבער דו ווייסט אז דיין טאכטער איז טויט קראנק, דאס ווייסטו, זי איז פינישד פאר לייף. הער איך אז מען איז צוריק געגאנגען צו זאלי קאהן צו אן אסיפה, און עס איז געווען דארטן צוואנציג עסקנים, און זיי האבן זיך אלע, ווען דער זון האט געזאגט, יא דער טאטע האט געזאגט אז ער האט געטון, נאר נישט וויאזוי עס איז אסור, די זעלבע ווי די אלע רבנים שקצים האבן געזאגט. נו וואס האט מען געטוהן? האבן זיך די עסקנים אויפגעהויבן, זיי האבן געזאגט זאלי קאהן א גוטן פורים, בלייב געזונט, איז דאך נחום ראזענבערג גערעכט געווען, פארוואס האט מען אים געלייגט אין חרם? ווען אונז פאלג מיר אים ווען ווען ער האט אנגעהויבן צו שלאגן זיך, דאס איז געווען אין ניינטין ניינטי עיט, וואלט שוין געווען היינט אלעס ארויסגעקומען, סאו וויל איך פרעגן די אלע בחורים וואס מען האט ענק אנגערייצט, וויל איך פרעגן. עטס זעהטס דען נישט אז ס'איז געווען א ריזען פארוואס די רבנים האבן נישט געוואלט אז דאס אלעס זאל ארויסקומען? ס'איז געווען ווייל זיי האבן זיך געוואלט שוצן זייער אייגענעם טינוף. דאס וועט עטס מוזן אנהייבן צו פארשטיין. היינט ווען א מנהל, א רבי, א מלמד, עניבאדי, זאגט דיר עפעס א זאך, זאלסטו קודם כל קוקן וואס זיין אינטערעסע איז. ווייל ס'קען זיין ער זאגט דיר אזאלכע לגיונות, אז אזאלכע לגיונות האט מען אפילו אין סדום און עמורה נישט געזאגט. סאו דו כאפסט נישט? מיט דעם וואס דו שרייסט אויף מיר און דו האסט מיך פיינט און דו נעמסט אויס דיין כעס אויף מיר, בלייבט ווייטער דער חזיר שטארק, און מארגן קען ער דיך פוגע זיין, און דאס זאלסטו דיך אויסלערנען. מען האט דא געלערנט מיטן עולם פאלש, מען האט אונז ברעינוואשד פאלש, מען האט אונז משוגע געמאכט פאר נאו גוד ריזען, און אונז האמיר אלץ געהאלטן אז וואס מען פארקויפט אונז איז אמת. ס'האט מיר געזאגט אמאל א איד א ער האט געהייסן ר' וואלף גענוט, ער איז געווען א מארעמארישער איד, ער איז געווען פון סעגעט מארעמאריש, פון דארט איז דער ברך משה געקומען, זאגט ער נחום, ווען נישט דאס וואס איך וואוין אין סיגעט מארעמאריש מיין גאנץ לעבן, וויל איך דיר זאגן זיי זענען געווען אזאלכע ליגנערס, אז איך וואלט געזאגט אז ס'האט אפילו נישט עקזיסטירט אזא שטאט ווי סיגעט מארעמאריש. פש, אזוי פלעגט ער מיר אלץ זאגן. נאר כ'האב דאך דארט געוואוינט א גאנץ לעבן, מוז איך זאגן אז ס'איז דא אזא שטאט ווי סיגוט מאראמארש. אבער דאס איז געווען די גרעסטע ליגנערס. אונזערע מלמדים האבן איינגעפאקט ביי א מיליאן יעדן סיגוט מאראמארשן ליגנער. מ'האט אויף יעדן געהאט אזעלכע עבירות וואס איז נישט געשטויגן און נישט געפלויגן. כ'דענק אמאל מ'האט אריינגעברענגט עפעס א ספר אין די ישיבה, און ס'איז געווען גאנץ א גוט ספר, דער עולם האט עס ליב געהאט צו לערנען, ס'איז געווען אויף גמרא תוס', כ'דענק נישט ווי אזוי ס'האט געהייסן. און מען האט געקוקט דערין. שפעטער האט די הנהלה געזען אז ס'האט צו גוטע קשיות, און ס'האט שיינע תירוצים, אזא געהעריג ווי א געהעריגער מגיד שיעור. קיצור, נתן יוסף קומט אריין, מען טאר נישט קוקן אין דעם ספר. גייט איינער צו און פרעגט אים פארוואס נישט, זאגט ער, דער? דער איז דאך געווען א מחלל שבת בפרהסיא. פרעגט אים איינער, פון וואנעט ווייסט ער דעם נתן יוסף? זאגט ער, ס'הייסט, אונז האבן דאך אים געקענט אין די בראשית יארן פון אמעריקע. איז ער געגאנגען האט ער געקוקט אויפן דאטום פונעם ספר אז דער מחבר איז געשטארבן אין ניינטין פארטי. נתן יוסף האט אים געקענט אין די בראשית יארן פון אמעריקע אזוי ווי די לייצים האבן ארויסגעגעבן א נאמען אז נתן יוסף האט געטראפן זיין טאטן אין אוקריינע ער לעבט נאך. די זעלבע באלאני. דא זעמער אונז געווען. זריל גליק טיילט פאר די קינדער קוואדערס. קינדער ווערן אזוי נתפעל. וואו! קוואדערס פון אונזער הייליגן רעבן זעמער נישט זוכה געווען צו זען. בקיצור, זעט א יונגל אז ס'איז דא א ניינטין עיטי קוואדער. זענען די מארעמארישע פויערן אזאלכע ליגנער שטאט צו זאגן ס'האט זיך אפשר אריינגעמישט איינס צוויי קום כ'וועל דיר עס אויפטוישן עפעס זאגט מען פאר דעם יונגל זאגט ער די רבי האט געהאט א ווייטן בליק זריל וויאזוי האט ער נישט געהאט א ווייטן בליק אז דו האסט אים פארפירט מיט די שחיטה מיט מיל מארט אלע יארן נאר אויפן קוואדער האט ער געהאט א ווייטן בליק דאס איז מארעמאריש דו קענסט אים כאפן מיטן ליגנט און ער גייט ווייטער ער שעמט זיך אפילו יעצט אריינצוגיין אין די אלע ליגנטס וואס מ'האט אונז פארקויפט, די נאכט וועט זיך נישט אויסלאזן, לאמיר עס אפשטעלן דא. טא בקיצור, זעהט איר בחורים, די הנהלה האט געוואלט דעקן זייער שמוץ, זיי האבן אויך געוואלט אז זיי זאלן זיין ווייטער בעל הבתים אויף ענק, כ'וועל דיר געבן א משל, א משל למה הדבר דומה, זיי האבן געהאט א פרי אופען אקאונט אין מעקדאנעלדס אויף בראדוועי. קענט אריינגיין ווען זיי האבן געוואלט, קויפן וואס זיי האבן געוואלט, עסן וויפיל זיי האבן געוואלט. קומט נאכדעם איינער און זאגט איך שטעל עס אפ, רודפ'ט מען אים. ס'איז געווען דא איינע פון די מייזעלס וואס האבן געוואלט איבערנעמען די הנהלה פון זאליקא'ס ישיבה דא אין עיטי טו לי. ער האט אפגעשטעלט דעם'ס קרעדיט קארדס מיט דעם'ס, און ער האט געטשעפעט מיט די טייטלבוים'ס. און וואס איז געווען דער סוף? זיי האבן אים אזוי דערגאנגען די יארן אז ער האט געכאפט א נערוון בראך און ער איז ארויס. און דאס האבן די רבנים געוואלט, זיי זאלן בלייבן ווייטער, זאלן קענען מיט ענק טון וואס זיי ווילן. און איך וויל ענק זאגן, וואס א רב, א רעבע, א ראש ישיבה וועט ענק זאגן, דאונט ליסן טו הים, עספעשעלי ווען ער וועט ענק זאגן ער וויל ענק טאטשן אין די פרייוועט פארטס, צו צווישן די פיס האסטו עפעס, צו נאך אזאלכע זאכן וואס זיי רעדן ענק איין, און דאס קומט אז עמטליך אלס משמרת הצניעות, צו יוסף דוד קרויס וואס מען ברענגט עהם אונטער זייער סון, אם ירצה השם, געגאנגען געטיילט פאר בחורים מעדיקעישאנס. ס'זאל נישט ווערן קיין קישוי אבר, א יעדער מענטש וואקסט אויף און ס'מוז ווערן א קישוי אבר, ס'מוז זיך אויססטרעטשן, פונקט ווי ס'וואקסט אים די הענט, די פיס און דער קאפ וואקסט דער אבר אויך, נאר אין שולחן ערוך שטייט אין די גמרא אז בשעת ס'איז דא א קישוי אבר זאל ער נישט טראכטן פון זאכן וואס מ'טאר נישט, זאל טראכטן נאר פון ערליכע זאכן, זאל טראכטן פון דברי תורה, אבער צו זאגן אויף א מענטש. איך גיב דיר מעדעצין אז ס'זאל דיר נישט ווערן א קישוי אבר, דעטס אנהערד אף, עס הייסט פארקריפלט די מענטש. און נאך א זאך, איז ער דען א דאקטער? האט ער דען לייסענס? יעצט לעצטנס האבן מיר בחורים געזאגט אז ער פלעגט צו זאגן ער האט דאך מורא, גייט ארום זאגן ס'איז נישט קיין מעדעצין ס'איז העלט פוד, אויף העלט פוד האסטו יא לייסענס אז דו זאלסט זיי געבן? דו ביסט זייער טאטע? און וויפיל האסטו נאכדעם געטשארדזשט פאר זייערע עלטערן פאר די פיל? סאו דאס וויל איך ענק נאכאמאל זאגן, קינדערלעך, בחורים, דאונט טראסט עניבאדי. דער מגיד שיעור וואס ער לערנט דיך קדושים תהיו ער קען גאר זיין א נואף מיט זיין אייגענע טאכטער מיט זיין אייגענעם זון מיט זיין שוועגערין א פארהייראטע און מיט תלמידים און אזוי האט זיך ליידער אויסגעוויזן די לעצטע דריי יאר יעדעס מאל לייג איך ארויף נאך א רב א חזר די בעלי בתים זיצן שוין איינגעלייגט די רבנים זענען נאך נישט גרייט צו זיצן, אבער זיי וועלן שוין זיצן, זארג דיך נישט, ס'קומט ארויס צוביסלעך, עווריטינג איז גאנא ברעיק טרו. יעצט איך וויל אויסלערנען זייער א וויכטיגע זאך, טאמער די רבי, אדער א עלטערע בחור, זאגט דיר עפעס, איך וויל דיר זאגן א סוד, און זאלסט נישט דערציילן דיין טאטן און דיין מאמען, זאלסטו וויסן אז דאס דארף מען זיכער דערציילן, וואס נאך מען דארף דערציילן ווייס איך נישט, אבער דאס דארף מען זיכער דערציילן. יעצט וויל איך דיר זאגן א זאך, ס'דא איינער, ער האט א גרויסע תלמוד תורה אין מאנסי, און ער האט אנגעזאגט פאר אלע תלמידים מיט די תלמידות אז טאמער די טיטשער זאגט זאלסט נישט פארציילן פאר די מאמען זאלסטו דאס זיכער פארציילן, ויהי היום מען האט געמאכט עפעס א סורפרייז עפעס פאר חנוכה עפעס א פלעי אדער וואס, און די טיטשער האט אנגעזאגט מען זאל נישט דערציילן פאר די מאמע. עטס וואלטס נישט געגלייבט וואס דאס הייסט לערנען מיט קינדער, יעדעס מיידעלע איז אהיימגעקומען און פארציילט פאר די מאמע. נאר וואס? מען דארף וויסן, מען דארף אלעס פארציילן פאר די מאמען און פארן טאטן. און די זעלבע זאג איך ענק אן אויך. זייער אסאך מאל דער מלמד, אדער א עלטערע בחור, אדער דער מגיד שיעור זאגט זאלסט נישט פארציילן דיין טאטן און דיין מאמען. זאלסטו געדענקען איין זאך, וואס דו זאלסט יא פארציילן און וואס נישט ווייס איך נישט, אבער דאס מוזטו פארציילן. נאכדעם האבן זיי נאך א מעטאדע אז זיי דערשרעקן. זיי זאגן, טאמער דו וועסט פארציילן וועל איך דיך הרג'ענען, איך וועל דיך. וועט ער גארנישט טוהן. אז ער האט מורא אז דו זאלסט נישט פארציילן זיין מאמען, דארפסטו שוין נישט קיין מורא האבן פאר אים. איז ער שוין האק פלייש. ער איז שוין צוהאקט אויף שטיקער. פאר אים זאלסטו שוין נישט קיין מורא האבן. איך גיי דא אין די גאס, זעה איך א וויכטיגע זאך, וויל איך איבערהאקן אינמיטן. דא האסטו די סאטמארע בלאף. אייזעל אמאזען, פראוד טו בי אין אייזעל אמוזען נעטווארק. פאר מאר אינפארמעישאן וויזיט דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט אי דעש עם יו זי אי ען דאט ארג. אבער מען טאר נישט האבן די טמא'נע קיילה, נאנאנאנא. עניוועי, צוריקקומען צו וואס אונז רעד מיר דא, איז זאלסט נישט קיין מורא האבן, ער סטראשעט דיך נאר, ער קען דיך נישט שיסן, ער האלט דיך נישט ביים שיסן, ער האט דיך נישט וואו צו דערווערגן, וואו צו דערהארגענען. און דאס זאלסטו אויך דערציילן דיין טאטן און דיין מאמען, ווייל פאר די פאליס, טאמער מען סטראשעט איינעם, בפרט נאך א מיינער, איז ביי זיי דאס די גרעסטע פארברעך וואס איז דא. ווייל א מיינער טאר מען נישט נישט אביוזן סעקשועלי און נישט שלאגן און נישט סטראשען. און יעצט האב איך געוואלט פרעגן, וויאזוי קען א. ישיבה גיין לערנען מיט א בחור און אים זאגן דער אייבערשטער האט געזאגט אזוי, כ'מיין דער אייבערשטער האט דאך אויך געזאגט אז מען זאל נישט גנב'ענען און נישט גזל'ן און נישט מחלל זיין שם שמים, וואס פארלאנגסטו פון דעם יונגעל און פון דעם בחור ווען מ'האט יעצט געכאפט אז די ראש ישיבות זענען געווען אינוואלווד אין פֿיר ביליאן דאלער גניבה, קען יו פיגער דיס אוט? און וואסער חילול השם דאס מאכט איבער די גאנצע וועלט, פיקטשערס, מען האט אריינגעבראכן נאכאמאל אין א ישיבה און נאכאמאל אין א ישיבה, איך האב דאס געהאלטן אין איין זאגן פאר די רבנים, עטס טשעפעטס מיט די קינדער, עטס ווארפטס זיי ארויס, און איך זאג אויפן האטליין מען זאל גיין צו די פאליס, איינמאל די פאליס קומען אריין איז פיניש די גאנצע זאך, דען דער איז נאו קאנטראל, מענטשן זאגן פארוואס נחמיה דארף באקומען הונדערט און דרײַ יאר, זאג איך ווייל איך בין נישט דער שופט, האסט נישט געדארפט לאזן דער שופט זאל אריינקומען, איך האב אים געבעטן ער זאל פליעדן גילטי, סא איינמאל די פאליס זענען אינעווענדיג ביסטו פיניש. יעצט האט מיר איינער געזאגט, איך נעם זעכצן טויזנט פֿיר הונדערט און דרײַ און דרײַסיק און א האלב דיסקלעימערס, אז זיי זענען צוריק געקומען נאכאמאל צו די ישיבות, דאס ווייס איך, דאס איז געווען אויף אלע בלאגס, אבער יעצט בין איך געוואויר געווארן, נחום ראזענבערג האט זיך מוסר נפש געווען, ס'האט מיך געקאסט שווערע צענליגע טויזענטער דאלער זיך צו שלאגן מיט די אגודה מיט סאטמאר, ווייל זיי האבן געטענה'ט ס'איז נישט דא סעקשול אביוז, און איך האב געטענה'ט ס'יא דא, ס'האט גענומען צען יאר ביז מ'האט מברר געווען אז ס'יא דא, האבן זיי געגעבן איבעראל די טעלעוויזשענס. אז מ'זאל קענען זעהן אלעס וואס ס'גייט פאר. למעשה וואס טוט יעצט די ישיבות? זיי נוצן אונז פאר זייער ATM מאשין. כ'הער זאגן אז ס'דא ישיבות זיי האבן ארויפגעלייגט אויף פינף נעמען וויפיל נעמען זיי האבן, האבן זיי ארויפגעלייגט עקסטערע ווידיאוס, זיי האבן איבעראל קאלעקטעד געלט, און דער בחור וואס האט געהאלפן פאר די מענטשן עס ארויפצולייגן, ער איז אן ארויסגעווארפענער פון חדר, און ס'טוט אים מורא'דיג וויי, איז ער געגאנגען און ער האט אויפגעקאלט די fbi, ליסען, דו ווילסט נאך קעיסעס? איך וועל דיר געבן, זיי האבן גע'גנב'עט צענליגע און צענליגע אפאראטן וואס דאס קאסט, צענליגער טויזענטער דאלער, און זיי לאכן פון אונז, זיי לאכן פון די קינדער, זיי לאכן פון די fbi, אזוי זענען זיי צוריק געקומען אפאר טעג שפעטער און זיי האבן געטראפן אז ס'איז טאקע אמת, לויט ווי איך האב געהערט אינסייד אינפארמעישן איז דא איין ישיבה וואס זיי האבן צען נעמען, ווייסט אויף די קאנגרעגעישן יענע, און זיי האבן געלייגט. געמאכט איבעראל ווידיאוס, זיי האבן אוועראל געבילט, און זיי האבן אריין געשיקט די ביל מיט א פיקטשער אז מ'האט עס געלייגט, און שוין. איך האב ענק געזאגט איינמאל פאר אלעמאל, ווילאנג אידן האבן געהאט א בית דין און מ'האט געקענט אלעס ערלעדיגן אונטער אונזער מזוזה, איז געווען גוטע צייטן, ווייל דעמאלטס איז דער גוי נישט אריין געקומען. די מינוט עטס האטס אנגעהויבן מיט ענקער שייגעץ־שטיק, עטס האטס אנגעהויבן ארויסצואווארפן בחורים, עטס האטס אנגעהויבן. אונזערע קינדער צו דערהארגענען, די קינדער גייען זיך נישט לאזן, ס'האט נאר געדארפט איינער זאל זיי אנרייצן, און מיט די סעקשועל אביוז איז ברוך השם א געווינענע זאך, ממילא האבן זיי געזען אז מען קען זיך שלאגן מיט סיטי האל און געווינען, ווייל סאטמאר איז נישט קיין סיטי האל, ס'איז גארנישט, זיי פלעגן קענען שלאגן און הארגענען, דאס אלעס וואס זיי האבן געקענט, היינט קען מען נישט מער, ווייל מען האט עס ברוך השם אפגעשטעלט איבעראל, און די גאווערמענט זעט אז ס'זענען בלאפערס מיט ליגנערס. איז וויפיל די פאליטישענס האבן עס פראבירט צו באהאלטן און זיי האבן געמיינט אז ס'וועט ארבעטן האט עס נישט געארבעט און דאס זאלט עטס זייער וואטשן וואס עטס טוטס עטס קענטס היינט נישט מאכן די קרומע געשעפטן א טאטע קאלט מיך אפ זיין טאכטער ווערט גראבער פון טאג צו טאג פרעג איך אים וואס האט עס מיט מיר זאגט ער אין די ישיבות גיט מען צו עסן אין די סקולס סטארטש און ער האט באשטעלט פון די באורד אוו עדיוקעישאן א מעניו און דארט שטייט אז מ'טאר נישט געבן סטארטש, אפילו ברויט טאר מען נישט געבן נאר די ברוינע ברויט, האב איך אים געזאגט ליסען, דו האסט באשטעלט פון די באורד אוו עדיוקעישאן, שרייב זיי אריין א לאוו לעטער וואס ס'גייט פאר, און ער האט טאקע אזוי געטון. דאס גייט געשען. איי ווי איז מסירה? מסירה איז, דו האסט מיט וועם צו רעדן, דו האסט א בית דין, דו האסט מיט וועם דו קענסט דיך אראפזעצן, טארסטו נישט גיין צום גוי, אדער אז דער איד בא'גנב'עט דיך בליינד, ער מאכט פון דיר חוזק, און מאכט פון דיר פורים אין די וואכן, ביסטו מחיוב דאס אלעס צו ליידן? ס'דא תשובות אינעם הייליגן דברי יואל, אז ס'איז דא א גבר אלם, זאל מען אים רופן אין ערכאות. אויף דעם האבן זיך דאך געבויעט די ארוינים מיט די זאלוינים, זייער שייגעץ־שטיק. איך האב אבער געטענה'ט, דאס קען מען נישט טון, ווייל א מנהיג טאר דאס נישט טון, ווייל יעדער לערנט זיך אפ. און צווייטנס, איך האב געהאלטן אז מ'האט נישט גענוג געטרייט, דארף טרייען נאך און נאך. האט אריינגעשיקט אז דער אלצהיימער דיין זאל אויך זיין, האבן די ארוינים נישט געוואלט, איז דעמאלטס האט דער אודווארער רב געטענה'ט. ער געדענקט אינדערהיים איז געווען קאסאן א דין תורה איז געווען זיבן דיינים האט דער רב געטענה'ט נעמטס צוואנציג דיינים אבער נישט וועגן דעם גיי איך גראד אין קאורט דאס איז נישט געווען קיין ריזן צו גיין אין קאורט אבער אז ס'קומט א פשוט'ער מענטש און ער שרייט עטס געטס נישט די מעניוס וואס אונז צאלן מיר פאר דעם ס'קאסט דאך אונז טעקס און אויכעט שכר לימוד אה דעמאלטס דארף מען גיין זאגן פארן גוי ליסן דער איד ריפ מיך אפ, אלע ספרים זאגן אז א מופת חותך איז אזוי ווי טויזענט ראיות, ווען אונז וואלט מיר געלאזט מען זאל אונז אפפליקן ווייטער מיט טשיילד סעקשועל אביוז וואלט געווען אן אומגליק, אין פעקט וואלסטו שוין נישט געקענט יעצט צוריק דרייען, און ברוך השם מ'האט אנגעהויבן זיך צו שלאגן, און מ'האט אויך צוגעשטעלט די גוים אויך צו אונז, די קאטאליקן האבן זיך אנגעהויבן צוויי יאר נאך אונז אויך צו שלאגן ווייל זיי האבן דאך געזען אז אונז קומען ארויס זענען זיי אויך ארויס. קומען, איז א דבר יצא, איז די זאך ארויסגעקומען, און ממילא זעהט עטץ קינדערלעך טייערע, וואס האבן זיי געוואלט? זיי האבן אונז געוואלט אויסלערנען באלאני. ס'איז געווען יעצט אין בארא פארק, ס'זענען געווען דריי גרים, זענען זיך קומען מגייר זיין, האט מען זיי געפרעגט דריי שאלות, די ערשטע שאלה האט מען זיי געפרעגט צו זיי האבן א סמארטפאון, האבן זיי געזאגט ניין, חלילה, סמארטפאון, די צווייטע האט מען זיי געפרעגט צו זיי טראגן אום שבת, האבן זיי געזאגט חלילה, שבת טראגן? ס'איז דאך א חילול שבת, איי מיט'ן עירוב, ס'איז א חילול שבת. ארץ. האט מען זיי געפרעגט א דריטע שאלה, עטס וואלטס געגאנגען אין ארץ ישראל אין מיליטער? חלילה צהל חלילה פוי! בקיצור איז געווען דארטן איינע פון די רבנים וואס האבן צוגעקוקט, ס'איז ער איז נישט געווען בכלל מעורב אינעם גיור, געט ער א פרעג דעם ערשטן, זאג מיר וואס טראכסטו פון יאשקע פאנדריק, דזשיזעס קרייסט? זאגט ער כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, יא איד נישט איד הי וויל אלוועיס סטעי אין דע באטעם אוו מיי הארט, פארשטייסט? דאס זענען היינט די רבנים, מען רעדט פון א גיור, מען גייט אריינברענגען א מענטש לכלל ישראל, ער מוז כופר זיין אין די עבודה זרה, ער טאר נישט מיטברענגען גארנישט, ער האט נישט קיין שום פראבלעם, נאר איינס צו ער גייט צו צהל, כ'מיין עס זענען שוין אלע געווען עלטערע מענטשן. און די צווייטע פראבלעם איז צו ער האט א סמארטפאון, און די דריטע צו ער טראגט מיטן עירוב, געמאכט א נייעם רעלידזשען מיט א נייעם גאט און פארטיג. סאו קינדערלעך, דאס וויל איך עטס זאלט זעהן, עטס זאלט כאפן אין וואסערא פאלשע וועלט אונז לעבן מיר, מען גייט צו איצעלע פימפ, גייט איצעלע פימפ און ער זאגט פאר מיין סאו קאלד משפחה אז דיין טאטע גייט צושפארן דעם האט ליין העסטו געווינען די דין תורה פופציג אלפים, האט מיין סאו קאלד משפחה געזאגט אזא געלט ברויך איך נישט ווייל ס'איז מיינס א קינד. אה שטות, די גאנצע א שייגעץ שטיק פון אנפאנג ביז צום סוף. איצעלע פימפ האט געזעהן אז מ'מאכט דא גוט געלט, האט ער זיך געמאכט א נייעם הכשר פאר די משפחה, און פארטיג, און גיי טוה עם עפעס, און לאמיר אהער נעמען די פלייש, זיצט א באהאלטענער רב, און ער האט נאך א זומער פלאץ אויכעט ארויסצופארן ווינטער, און זיצט און געבט א הכשר אויף זיבן מדינות אין די וועלט אויף פלייש. איך האב שוין אסאך מאל געזאגט, ער אליינס איז אויך נישט דער גרויסער בעל מכשר, זיין טאטע האט נישט געקענט דאס פלייש, קלאר אז נישט. ער האט אזויפיל גרייזן און מיסטעיקס געמאכט, מ'האט אים אזויפיל געכאפט, ביז פיינעלי ער האט שוין אביסל געקענט. אבער זיין טאטע איז נישט געווען באקאנט דער גרויסער תלמיד חכם, צו דער גרויסער שר הטבחים, און ער, ווייל זיין טאטע איז געשטארבן איז לא גירש גרשיים, האט מען זיך צוטיילט, און ער אליין האט געשריגן ס'איז טרייף און ער איז ארויס. און ער האט געזען ער איז געבליבן אן א געלט האט אים דער סיגוטער געזאגט בהמה דו, גיי צוריק וויש דיר אפ די נאז, און נאכדעם וועלן מיר זיך אונז איינרעדן אז א רב זאגט אונז כשר אדער נישט כשר, צו מען מעג צו מען טאר נישט, צו דער אייבערשטער וויל נישט צו דער אייבערשטער וויל יא, ס'איז אלץ פערסענעל אינטערעסן וואס מען האט אים באצאלט פאר דעם, ס'דא א איד. וואס אונז האמער די ווידיאוס, ער מיינט אז ער האט אפגעקויפט פעילד מעסייע האמער אונז נישט די ווידיאוס, אונז האמער געסעיווט די ווידיאוס, ער האט נורסינג האומס, ער האט פארקויפט טרייפע פלייש, מען האט צוריק גענומען פון די שיפמענטס די באקסעס, ס'זאל זיין יו עס די עי איז געווען טרייפע פלייש, און ער קומט אויף לעיקוואד, און ער איז א גאנצער שיינער איד, און ער זאגט מען האט געמאכט אן אייגענע צורה צורה, האבן די ראש ישיבות איהם געזאגט ליסטן, איף יור גאנע נאט סיט אין יור פענס טייט, גיי מיר דיך אונז עקספאוזן, אונז האלט מיר נאר דעם רוקן ווייל דו הייסט רעכניץ און דו ביסט אן עושר און דו געסט געלט. איז ער געגאנגען ער האט אפגעקויפט די גאס שמועס פאר א מיליאן דאלער האט ער אפגעקויפט פעילד מעסייע. דו האסט אבער א גרויסן טעות ווייל ס'איז שוין אונטערגעקומען נאך צען בלאגס וואס זענען געווארן גרויס. קיינער האלט זיך מער נישט ביים לאזן. אונז וויל מיר איין זאך, אדער עסט מער אלע חזיר אדער קיינער נישט. אדער מעג מיר אלע וואוינען מיט שוועגערנס אדער קיינער נישט. אדער מעג מיר אלע וואוינען מיט טעכטער אדער קיינער. נישט. נישט אז די רב מעג און די באלעבאטים טארן נישט. יעצט איך זאג דאס סארקעסטיקלי ווייל דער געווענטליכער באלעבאס איז נישט אזא חזיר ווי די רב. ווייל ווען ער האט א תאווה האט ער א ווייב. די רב האט עס נישט ווייל ער מוז זיך דאך ווייזן ער איז א הייליגער משבת לשבת און ער גייט נישט מיט ברילן אין א רשות הרבים און ער וואוינט אין אן אפארטמענט בילדינג און ער פלאשט נישט אראפ דעם טוילעט גאנץ שבת יעדער מוז שמעקן זיין שטינק ווייל ער איז פון די הייליגע. הייסט חזקל טייטלבוים. עטס ווייסט פון וועם איך רעד? ער וואוינט אויף דיוויזשן. ער האט געהאט איין מזל אז זיין זון האט גענומען דעם סאטמארע רב פון מאנטריאל, מייזעלס טאכטער, ממילא מוז מען אים בעקן, ווייל אז טאמער פאלט ער פאלן די מייזעלס אויך, און ס'זענען עניוועי א צובראכענע צופאלענע משפחה. ס'איז געווען אמאל א יונגעל וואס איז געגאנגען אין חדר און דער רבי האט אים געלערנט אלף בית, פרעגט אים דער רבי וואס שטייט אונטער די אלף, קמץ אלף א, וואס מיינט דאס א, און אזוי ווייטער, פרעגט אים דער רבי וואס שטייט אונטער די היי, ער ענטפערט נישט, דער רבי דערלאנגט אים פראסקעס, אזוי כדרכם, בקיצור, דאס קינד וויל נישט ענטפערן, ענדליך, דער רבי גיבט אים א קענדי, בעט אים איבער, שוין, ער ענטפערט אים, פרעגט ער וואס איז אונטער די היי, זאגט ער אונטער די היי האט מיין טאטע באגראבן א טויטן מענטש, ס'איז געווען די היי איז געווען אין פעלד, מיין טאטע איז געווען א רוצח, האט געהארגעט א מענטש, האט ער אים באגראבן אונטער די היי. פארשטייסט? דאס קינד האט מורא געהאט צו זאגן. סאו דאס וויל איך ענק זאגן קינדערלעך, עטס פארשטייט שוין וואס דא גייט פאר מיט די רבנים? יעצט כאפט עטס פארוואס זיי האבן אנגעמאכט א שנאה פאר גארנישט קעגן נחום ראזענבערג, פארוואס זיי האבן געוואלט אונטערברענגען מיין האטליין. ס'איז דא נאך א זאך, די משמרת הצניעות פלעגט ארויסנעמען גרויס געלט פון עלטערן און. פון חזירים, אבער עס האט נישט געהאלפן, ווייל זיי האבן גענומען נאר אזוינפיל אז מען זאל קענען מאכן זיכער אז מען קען ווייטער זינדיגן, ווייל זיי האבן זיך געוואלט האבן מארגן נאכאמאל געלט, במילא האבן זיי געוואוסט אז מען וועט ארויסקומען מ'וועט פארציילן אלע זייערע עבירות, וועלן זיי נישט מאכן קיין געלט, און במילא וויל איך עטס זאלטס פארשטיין, עטס זאלטס ענק נישט לאזן, עטס זאלטס נישט זיין קיין בהמות, ווייל נישט נאר גענוג אז זיי פארדארבן ענקער יוגנט, טוען זיי נאך א זאך, זיי ברעינוואשן ענק אויך. און ווען עטץ וועט ענק כאפן דעם אמת, עטץ ממש עטץ וועט נישט קענען אויסהאלטן וואס מען האט מיט ענק געטון, צוגענומען די יוט, ענקער יוגנט, און נאך מער פון דעם, מען האט עס נאך געמאכט אז גאר אז מען טוט פאר ענק א טובה, און דערווייל האט מען געמיינט ענקער גרעסטע רעה. סאו, אזוי ווי דער שטערן פלעגט ארום גיין, נו, די גרעסטע שונא נחום ראזענבערג, א שונא פאר וועם? אוהבי השם שנאו רע, רע איז פגם הברית, איך האב געהערט אז מלמדים טאטשן קינדער ס'מיר געווארן שלעכט, כ'בין אליין אמאל ארויף געגאנגען קעגן איבער סאטמארע בית מדרש האט געוואוינט אן אלטער סאטמארע מלמד, און מען האט מיר געזאגט ער טוט חזר'ישע זאכן, א קינד האט מיר געזאגט ער נעמט א ברוינפן גלעזל ער לייגט אריין האניג און ער לייגט אריין זיין ערווה און ער זאגט דאס קינד לעק עס, און איך האב עס נישט געגלייבט, איך בין ארויף בהכרח איך בין אריינגעקומען צו אים און כ'האב געזען ס'ליגן פֿיר ברוינפן גלעזלעך אויפן טיש און ער האט גענומען די קינדער מען זאל אים טראגן די קליידער אין די מקווה ווייל ער איז געווען א מלמד און יעדער האט זיך געפרייט צו קענען טראגן דעם רעבן די קליידער אין מקווה און וואס דער רבי האט געטון פארדעם און נאכדעם דארף איך ענק שוין נישט זאגן. יעצט האט עטס א פראבלעם אז ס'איז געווען אַכט און דרײַסיק שקצים וואס זענען געגאנגען אויפן וואגן אז מ'גייט אראפברענגען נחום ראזענבערג, ס'איז זייער פשוט ס'איז זייער לאגיש, נאר ברוך השם דער אייבישטער האט נישט געלאזט, לא יתן מוט לצדיק, נישט וואס איך בין א צדיק נאר כ'האב געפייט פאר די ריכטיגע קאוז, האט דער אייבישטער נישט געלאזט מ'זאל מיך אונטערברענגען זענען זיי אונטערגעפאלן, און דאס זאל זיין א מוסר השכל פון היינט אויף אייביג, ווייל ס'וועט אייביג קומען נאך אזוינע און ס'וועלן און ס'וועלן. ווילאנג ס'וועט זיין די עדיוקעישן און עטס וועט שרייען, דארפט עטס נישט קיין מורא האבן פאר די מלמדים. און חוץ פון דעם, ס'גייט צו א בעסערונג, די רעגירונג האט זיך אריינגעמישט, און יעצט האפן מיר ס'וועט ארויסגיין פון דעם דיסטריקט אטוירני, און כ'האב אויך שוין אסאך זאכן דורכגעבראכן, דאס אז מ'גייט יעצט נאך די ישיבות פאר די פאלשע קעמערעס בין איך אויך זייער ברוגז, אונז האבן דאך געארבעט פאר דעם מיט שווערע הונדערטער טויזענטער דאלער און מיט צייט, מ'האט גענומען לויערס מיט אלעם, קומט עטס יעצט אן מ'נעמט אויף פינף נעמען, וואס האט עטס אריינגעלייגט עטס זאלטס מאכן געלט אויף זיי? נאר דאס איז מר' מוהראש סיגוט? ווען איך וואלט נישט דארט געוואוינט וואלט איך נישט געגלייבט ס'איז דא נאך אזא שטאט. און די זעלבע האבן זיי געטון מיט די וויקטימס אויך. מ'האט גענומען וויקטימס נעבעך, מ'האט זיי דערשראקן, מ'האט נישט געלאזט די עלטערן זאלן גיין צו די פאליס, און די סוף האבן זיי נאך גענומען געלט ביי דעם חזיר וואס הייסט ווייל זיי וואטשן אים. איך בין יעצט געוואויר געווארן, דעמאלטס ווען אונז האמיר געהאט די בעלזער פרשה, מ'האבן געדארפט אריינגיין דרייצן פערצן אינגעלייט צום בעלזער רב זאגן אז יענקי פירער האט זיי פארפירט און געשטופט און נאכהער איז געווען, יעצט בין איך געוואויר געווארן ווער ס'איז געשטאנען אין וועג און ער האט געמיינט ער טוט א מצוה. מצוה. א גרויסער מענטש אין ירושלים, האב איך יענעם געזאגט, הער אויס, דיין ברודער איז געפאלן אין דער ערד אריין, א קרבן, דו וועסט נאך אויך פאלן, ווייל דיך גיי איך, נישט דיך, אראפברענגען, נאר ר' אהרעלע בעלזער גייט דיך אראפברענגען. א מוסד וואס איז טמא וטמא, מען וויל עס אביסל פאררעכטן, ס'איז שוין דא וויקטימס וואס זיי קומען פארוורד, ניין, ער האט געארבעט מיט כשיל וכילפות, און מען האט גענומען דעם אלטן רוטנער, וואס ער האט א זון הערשל רוטנער וואס ער אליינס האט מח. געווען א בחור און ער האט מיר מודה געווען נאר ער האט געזאגט ער גייט אין שלום בניך פאר העלפ און שלום בניך לייקנט עס קאטעגאריש און ער איז ווייטער א מגיד שיעור אין בעלז דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר איז רבי אהרעלע גייט דיך אראפברענגען דער קדוש אהרן גייט ענק אלע אראפברענגען קיינער וויל נישט די חאזעריי איך האב דא היינט צענדליגע מענטשן וואס זיי קאלן מיך איך בין געווען דיין שונא כ'האב געהאלטן דו וועסט אראפברענגען אידישקייט זיי זאגן איך קען דיר זאגן איין זאך. וואס דו האסט געטוהן האט קיינער נישט געקענט טוהן, איז אנבעליוועבל, און דאס וויל איך זאגן די בחורים, ווען איינער טאטשט דיך, אפילו א מגיד שיעור, אפילו א רב, אפילו א דיין, אונז האמער מער חזירים דיינים ווי חזירים בעלי בתים, זיי זענען די גרעסטע מנוולים, אז זיי קומען אהיים צו די ווייב, זיי מאכן הא הא הא, זיי ברויכן נישט קיין ווייב, אוודאי ברויך ער נישט, אז ער גייט מיט די שוועגערן, צו דער אנדערע גייט מיט די טאכטער, נו ברויך ער דאך טאקע נישט קיין ווייב, די טאכטער איז מיט צוואנציג דרייסיג יאר יונגער, נאר חזקי אז ער איז געגאנגען מיט די שוועגערן, דעם קען איך נישט פארשטיין. איז דיין שוועגער דאך אויך שוין א מיד עידזש פרוי, כ'מיין וואס האסטו געטראפן אין איר וואס דו האסט נישט געטראפן אין דיין ווייב? בעסער געזאגט אפילו דו האסט עפעס געטראפן אין איר מער, דו האסט דאך נישט געוואוסט דו'סט טרעפן מער, סאו וואט איז דיס אלל אבאוט? און אונז זאמיר זיצן און שווייגן? מ'טוט אנרייצן די יונגלעך מיט די בחורים? יעדער יונגל יעדער בחור וואס מ'האט אנגערייצט וועט יעצט נאכאמאל וויינען ביינאכט וויאזוי מ'האט עהם גענוצט פאר א ציגאנער, א דזשיפסי, זיך צו שלאגן, קעגן דעם אמת און קעגן דיין סעיפטי. שוין, מיט דעם וועל איך אויסלאזן פאר די בחורים, און אויך פאר די מיידלעך, ענק נוצט מען אויך, יו העוו טו טינק פאזיטיוו. איי דער שייגעץ יצחק שטערן איז ענקער מנהל? ער איז נאר אזוי לאנג מנהל ווי ער פירט זיך על פי תורה, ווען נישט קענט עטס אים ארויס קאפען ווי א דאגי. און דאס זאלט עטס וויסן, קיינמאל נישט קיין מורא האבן פאר קיינעם. די גרעסטע מלחמות, מ'האט געוואוסט זיכער אז יענער וועט געווינען, און די האבן פארלוירן. ווייל אלעס פירט דער אייבערשטער. דער אייבערשטער איז א בעל מלחמות. ווען ער זעהט מען שלאגט זיך פאר זיין הייליגן נאמען, שטעלט ער זיך אריין. יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, די אלע מחשבי קיצין זאגן אז ס'איז געווארן זייער אסאך בעסער אין די לעצטע דרײַ יאר די טשיילד סעקשועל אביוז. זיי ברענגען פון אוסטראליע, זיי ברענגען פון ארץ ישראל, יא, זאג איך עטס זענטס גערעכט, אבער עטס פארשטייטס נישט, ביי אונז איז אין די אלטרא ארטאדאקס קאמיוניטי איז עס געווארן ארגער, איז טאטש אזוי, ס'איז נישט דא מער קעיסעס, זיכער נישט, ווייל ס'איז דא אן אווערנעס, אבער ווער ס'איז פוגע א קינד, ער וואקט ארום, נאך צוויי חדשים, מען קען זעקס בחורים ארויפנעמען אין אן עקס רעיטעד מאווי האטעל, און זיי לייגן אויף צוויי בעטן זעקס בחורים, און נאכדעם וואקט. שפעטער נאך צוויי חדשים זאגט מיר איינער זיין טאטע האט אים געזאגט אז ס'האט אים אויסגעטריקענט, וויסן זיין טאטע האט נישט געהאט קיין געלט, זיין טאטע האט א בתי זונות א באר, און במילא האט עס דער אייבערשטער צוריק צוגענומען, עס מיינט גארנישט, דאס איז נישט געווען ערליך פארדינט געלט, דאס איז געווען אומגעהרג'עט א קאמיוניטי, באט עניוועי שרייבן זיי מיר אז ס'איז נאך דא פראבלעמען וועגן מסירה וועגן די אלע זאכן, איך וויל ענק עפעס זאגן, ווען איינער ליינט היינט אין ניו יארק טיימס. געזאגט אז לינדען בי דזשאנסאן איז פרעזידענט פון אמעריקע, ווייסט איר גראד דעס איז אן אלטער צייטונג, געוואר? דאס זעלבע דא אויכעט, די אלע שטותים פון מסירה, קודם כל זאלט איר וויסן דער עולם לאכט שוין היינט פון די רבנים, פון אלע זייערע חרמות, מען זעט זיי האבן נישט קיין כח, זענען אלע דר'ערד ליגערס, סאו יעדער לאכט זיך היינט אויס, איז במילא אונז האבן נישט קיין פראבלעם מיט די תורה, ווייל אהרן און זלמן לייב האט שוין א שטויס געגעבן אין די תורה און געזאגט ליסן אונז גיימיר צו דעם גויאישן דזשאדזש. סא קיינער האט היינט נישט קיין ערנסטן טעם פארוואס ער קומט נישט פאראויס, אבי מען זאגט ער האט מורא פאר די תורה, קדושה תורה, ער האט נישט קיין מורא פאר גארנישט, קיינער האט נישט קיין מורא היינט פאר אינטימידעיטן ווייל מען קען עס שוין נישט טון היינט, ס'איז שוין נישט אזוי גרינג, אונז האמער א פראבלעם אז אונז האמער נישט קיין די עי סיסטעם, ביז ווי לאנג עטס עטס נישט אלע מיטשטיין אז מען מוז ארויסנעמען די זאכן פונעם די עי, עט גארנישט זיין, קוק שטעל דיר פאר ווען די גייסט זוכן א דזשאב אין א פלאץ, און מען פרעגט דיך וואס איז דיינע קרידענשעלס, מוזטו געבן א רעזעמעי, טאמער נישט נעמט מען דיך נישט. צו ווערן פרעזידענט אוו די יונייטעד סטעיטס דארפסטו נאר האבן ווער ס'וועט פאר דיר וואוטן, די מוזט נישט זיין קיין היי סקול גרעדזשועט, אזוי האב איך געהערט, קענסט זיין היי סקול גרעדזשועט יא, ס'איז א דזשאוק די גאנצע סיסטעם, קומט אן א לויער, ער איז געווען א שטיקל פראסעקיוטער ביי די פעדערעל, איז ער געווארן היינט דער גאנצער די עי פון ברוקלין און האט איך ווייס טויזענט ארבייטער, פרוביר דאס צו טון אין א פאבריק וואס איז דא פינף הונדערט ארבייטער, עסטו זעהן אויב דו האסט נישט כאטש צוואנציג דרייסיג יאר קרעדענשעלס מיט אלעם נעמט מען דיך נישט. עס איז א דזשאוק די גאנצע סיסטעם, און חוץ פון דעם איז דא צוויי זאכן, ס'איז דא געלט וואס מ'טוט אריין פאנעלן צום DA און צו די פאליטישאנס, און ס'איז דא געלט וואס מ'געט פאר די וויקטימס, און דאס איז אויכעט איליגעל, און ממילא איז קיינער וויל אפילו היינט נישט קומען פאראויס, איך פרעג יענעם פארוואס קומסטו נישט פאראויס, האסט מורא פאר די הלכה? אה זיי לאכן, געווענטליך די אלע וואס מ'האט שוין מאלעסטעד האלט שוין קיין שבת אויך נישט, וועט ער מורא האבן פאר מסירה? נעה. ס'איז פשוט, אדער סטראשעט מען זינט אונז האמיר נישט קיין געהעריגן דיסטריקט אטוירני זאל קענען זיך אננעמען פאר די וויקטימס, אדער געט מען געלט וואס דאס איז אויך א קריים צו געבן געלט פאר א וויקטים. שטעל דיר פאר א לויער ראס האט ערלעדיגט פאר רובינשטיין אז ער זאל באקומען געלט ווען ער האלט נאך אינמיטן א קעיס מ'האט אים געדארפט צוריק רופן און נאכדעם האט ער שוין פארגעסן אלעס. ערגעץ. שטעל דיר פאר, און דער טאטע משה בער רובינשטיין האט עס געזאגט ברבים, ער האט עס געזאגט אין קאורט פארן דזשאדזש, טענקס פאר די לויער דעט ערעינדזשד עווריטינג פאר מי, און ער האט געזאגט זיין נאמען איז ראס, און נאובאדי דאז עניטינג. געשטאנען בערל אשכנזי געזאגט א ליגנט אין פראנט פון א דזשאדזש, און דער דזשאדזש האט געזאגט דעט די סיסטעם שוד טעיק קעיר אוו הים, און מ'האט נישט גענומען קעיר פון אים, ער דרייט זיך אין די גאס ווי א פרייע פויגל, פארוואס זאל ער עס נישט טון נאכאמאל, און וואס איז ווערט אונזער עדות'שאפט? און דאס איז וואס איך האלט אין איין מסביר זיין פאר די עף בי איי האלטן זיי מיר אין איין זאגן באט די דזשואיש פיפל אר נאט די ריטשעסט איי מין וויי וואד דעי ספענד דיס קיינד אוו מאני האב איך זיי אייביג געזאגט ווייל די ראש ישיבות גנב'נען דאס געלט וואס מען געבט פאר די קינדער ענד דעי פיל ווערי גילטי סאו געבן זיי צוריק פֿינף פראצענט לא יחרץ געלט יעצט אז מען האט געכאפט דעם גרויסן פֿיר ביליאן דאלער גניבה יעצט רעדן זיי שוין מיט דרך ארץ צו מיר אה ראביי וואט עלס דו יו נאו. זיך און דעס איז אירעלעווענט, אלעס אינטערעסירט מיך נישט, זאלן זיי גנב'ענען און גזל'ען איי דאונט קעיר, עז לאנג עז דעי דאונט טאטש טשילדרען, דעטס אלל דעט מעטערס, ענד איף יו וואנט קאם אן מיי וועגאן דען ווי קען טאלק, באט איף יו וואנט מי טו גאו אן יור וועגאן דען גאו ביי יור סעלף. זיי זיי זוכן אייביג איינער זאל מסר'ן, איך האלט נישט ביי מסר'ן, מיר איז גוט וואס זיי טוען, נאר עז לאנג עז די טשילדרען וויל בי סעיף, וואס די ראש ישיבות טוען, מיך באדערט נישט. מיך באדערט נישט אז חזקי טייטלבוים האט געטאטשט זיין שוועגערין, ס'באדערט מיך גארנישט, איך האלט מיר ער טאר נישט זיין קיין רב פון א בית מדרש צו א דיין, איך האלט ער טאר נישט פארלערנען הלכות נדה, ברוך השם מ'האט אים אונטערגעבראכן, קיינער קומט נישט, איינער האט זיך אנגערופן מיין שיעור, חזקי ווייז אונז פונקטליך וויאזוי מ'וואוינט מיט א שוועגערין, דעטס איט. ס'איז געווען קאנסענט, זענען ביידע אוו עידזש, דעי ענדזשוי איט, ליסן ס'זאל זיי ארויסגיין. פון די נאז זאל זיי ארויס גיין. וואס מיך ארט איז, איינע פון די חשובסטע דיינים'ס טאכטער איז געווארן גערעיפט פון די צוועלף יאר, און ס'איז דארט דא א שוועסטער פון פערצן, און יעצט האט דער סעקייטריסט געזאגט זיי טארן שוין נישט זיין אין איינעם, דאס ארט מיך, ווייל ער דארף גיין אין דזשעיל. און יעצט וויל איך ווייזן פאר די בחורים, קוקטס ווי קאראפט די רבנים זענען. ווען מ'וואלט געלאזט ווען דאס מיידל הערן ביי די פֿערצן יאר מיין האטליין וואלט איר איר טאטע נישט געקענט טרעטן, ווייל איך האב דאך געזאגט אינסטראקטיד מען זאל קאלן נײַן וואן וואן יעדעס מאל דער טאטע רוקט זיך דא אריין אין בעט, נײַן וואן וואן איז מען געגאנגען און מ'האט געזאגט נחום ראזענבערג איז א מנוול, מען האט געמאכט א גאנצע מלחמה, און וואס האט זיך אויסגעלאזט אז די מיידל האט נישט געהאט צו וועם זיך צו ווענדן, די מאמע לויט ווי דאס מיידל זאגט איז א משוגענע שלעגערקע, ווייל זי כאפט אויך פונעם טאטן פון איר מאן. איז במילא פארט דאך אלעס מורא'דיג גוט, יעצט איז דאס מיידל אפגעהארגעט, דער מענטש וואס האט חתונה געהאט מיט איר האט איינס פון צוויי טשויסעס, אדער זיך גט'ן אדער סאפערן פאר די רעסט אוו היז לייף, די קינדער גיין האבן א קראנקע מאמע פאר די רעסט אוו דעיר לייף, און וואס האט מען אויפגעטון? מען האט אנגעמאכט א מלחמה, יצחק שטערן האט אויפגעטון, ער האט געזאגט אלע בחורים און אלע אינגעלס זאלן קומען שרייען לעבן נחום ראזענבערג'ס הויז ווייל ער איז דער גרעסטער מנוול, יצחק שטערן כ'האב דיך געוואלט פרעגן איך בין אזא גרויסער מנוול ווי דו אויך? און אזוי ווי דער. שטערן דער וואס מ'האט אים געמאכט אויס אינמיטן מלמדות, דער וואס האט געמופט אויף בארא פארק, מיילעך שטערן, זאג מיר, און דער אנדערע מיילעך שטערן, דער וואס ס'טאנצט מיט שיקסעס וואס מ'האט אים געכאפט אויף ווידיאו, איינער איז צוגעגאנגען אינמיטן און געזאגט, דו ווייסט אז זי געבט געלט פאר אסם, זי עסט אסם, געבט זי פינף פראצענט פון אירע שעירס, און כ'האב געוואלט וויסן נאך א זאך, איך בין אזא גרויסער מנוול ווי דער דיין אויכעט, און דאס גייט ענק אויסלערנען, קינדערלעך, לאזטס ענק נישט. די חברה זענען דר'ערד-ליגערס, זיי ווייסן נישט ווי צו באהאלטן זייער שאנדע, האבן זיי געוואלט ס'זאל נישט ארויסקומען. די מלחמה איז פאריבער, די אווערנעס איז דא, און דאס אז ס'איז געווען זנות אין יעדע גאס, דאס ווייסט מען שוין. יעצט דארף מען נאר וויסן וויאזוי מען שטעלט עס אפ, און צוביסלעך שטעלט מען עס אפ. יעצט וויל איך רעדן נאכאמאל פון דעם גט וואס ס'איז געווען, ס'הייסט ס'איז נישט געווען קיין גט, ס'וואלט געדארפט זיין א גט, נאר ס'איז נישט געווען, מ'האט געלאזט חתונה האבן א פרוי אן א גט. ס'איז געקומען ר' דוד פיינשטיין איז ארויסגעקומען אינאיינעם מיט מלכי. קיל, קאטלער, און מען האט קאנפראנטעד די פרוי, האט די פרוי געזאגט ליסן, איך האב ענק אלע אין דר'ערד, יו קיפ יור פאליטיקס טו יור סעלווס, שטעלטס ענק אויפן קאפ, מיר האט יעדער געזאגט איך קען חתונה האבן, איך האב נישט מסדר קידושין געווען אליינס, איך האב גענומען איינע פון די עלטסטע רבנים וואס איז דא, פון די חשובסטע תלמידים פון ר' משה פיינשטיין, און אז עטס האטס ענק צוהאמפערט, אדער דער מאן דער ערשטער מאן מיינער האט געגעבן אפאר טאלער פאר די ישיבה און די ישיבה, גייטס אלע אין דר'ערד. און שי דאזענט וואנט טו היער אבאוט איט, און יעדער האט זיך יעצט גענומען. וואו געווען ר' דוד פיינשטיין מיט ר' מלכיאל קאטלער איידער זי האט חתונה געהאט? דעס ווער ס'האט איר ערלויבט חתונה צו האבן האט מען געדארפט פרעגן מיט חדשים צוריק, נישט ווארטן ביז יעצט. יעצט וועקסטו דיך אויף נאכדעם ווי מ'זאגט שוין אז זי שוואנגער אויכעט? וואטס ראנג מיט דיזע רבנים יעצט? אמאל פלעגט מען זאגן, נחום ראזנבערג שוין, עס איז נישט מנוול, אבער ער רייסט אראפ אלע רבנים. כ'וויל ענק עפעס זאגן רבותי, צען יאר האבן א האטליין האב איך נישט אזויפיל אראפגעריסן די רבנים ווי די פרשה אליין. קודם האט מען מתיר געווען אן אשת איש צו די גאס, נאכדעם האבן אלע רבנים אנגעהויבן צוריקצוציען, ווען ווען זי האט שוין חתונה געהאט, ווען מ'איז געוואויר געווארן זי איז שוין שוואנגער, און וואס עפעס האט זיך מלכיאל קאטלער יעצט אויפגעוועקט, ער האט דאך געוואוסט דאס פאר אונז, אונז האמיר דאך עס שוין געליינט, נאכדעם ווען מ'האט איר שוין אנגעטראגן שידוכים איז זי געגאנגען חתונה האבן. זיי האבן דאס געוואוסט חדשים פריער, זי שרייט אזוי, זי האט גערעדט מיט אלע רבנים. יעצט וויל איך פרעגן א שאלה, וואס גייען מיר אונז טון, אז אזוי ווי מיין קאזין דער אודווארער רב האט איבערגעלאזט א צוואה אז ער האט קיינמאל נישט אונטערגעשריבן אויף בעלז, מען האט אים געצווינגען, משה טעראריסט א וואס א מסרים איז געקומען, ער האט אים געזאגט ער מאכט אים אויס רב, און ער האט זיך דערשראקן, שוין, איז צו דער בעלזער יא אין חרם צו נישט, דאס איז פאר אונז נישט רעלעווענט. אבער וואס גייען מיר טוהן אז דער באטערער רב וועט איבערלאזן א צוואה אז אלעס וואס כ'האב געגעבן צו ענק צו עסן איז געווען נבילות און טרייפות אלע יארן? וואס גייט עטס דעמאלטס טוהן? פון וועם וועט מען בעטן דעם טשעק אויף צוריק פארוואס כשר'ס קאסט מער? און וואס איז מיט די אלע יארן וואס מ'האט זיך אנגעפרעסט מיט נבילות און טרייפות? יעצט יעדער טראכט ביי זיך ער וועט עס קיינמאל נישט טוהן, ער וועט עס זיכער קיינמאל נישט טוהן, ווייל רשעים אפילו בפתחו של גיהנום אינם חוזרים, ער וועט עס טאקע קיינמאל נישט טוהן. אבער אונז אז אונז ווייס מיר יא דעם אמת אז ס'איז נישט כשר און ס'האט פראבלעמען פארוואס לאזן מיר זיך אונז פון אים? דאס איז די קשיא. נאכדעם וואס גייט מען טוהן אז מ'וועט געוואויר ווערן אז אברהם לייב פיליפ זעהט נישט געהעריג רויט, די קאלער רויט, כ'האב ענק געזאגט ס'איז דא קאלער בליינד און ער האט געפסקנט דרייסיג פערציג יאר מראות. וואס עסטו דעמאלטס טון? און נאכדעם וואס עסטו טון אז ר' חיים מנשה פרידמאן וועט אויסזאגן אז ער איז קיינמאל קיין דיין נישט געווען, זיי האבן אריינגעשטעלט א פאליטיקעל דזשאב, דער סיגעטער האט אים געשטעלט דארט, ער איז געווען בסך הכל א מגיד שיעור, ער איז קיין דיין אין לעבן נישט געווען, איך פלעג פרעגן ר' פישל'ען אסאך שאלות, איך פלעג גיין צו ר' פישל'ע נעמען שימוש האב איך עס געהערט כסדר, סאו וואס גיימער אונז דעמאלטס טון? און וואס גייען מיר טוהן אז מ'וועט געוואויר ווערן אז חזקל טייטלבוים איז אינגאנצן קיין מוהל נישט געווען. ער האט געמל'עט ווייל ער האט זיך משתלט געווען אויפן ציבור אזוי ווי ער האט זיך משתלט געווען צו זיין דיין אין קליימער, קראסנע רב, קלאסנע רב, או אונז האמיר נאך אסאך וואס גייען מיר טוהן רבותי רוב אונזערע רבנים זענען פעיק פאוני פראדס. אהרן האט געדארפט רבנים, האט ער געכאפט אפאר מתמידים און געזאגט אז ס'איז רבנים. אין די בראשית יארן פלעג איך זיי נאכקוקן, זיי האבן נישט געפסקנט געהעריג קיין מראות, ביז ס'האט זיך אריינגעמישט ר' דוד הארפענעס און ער האט געזאגט איך'ל ענק אויסלערנען, און ס'געווען מסתם אנדערע אויך וואס האבן געלערנט און ר' געצל האט אויך געלערנט. אבער וואס גיימער טון ווען מ'עט אסאך זאכן געוואויר ווערן? און וואס גיימער טון ווען מ'עט געוואויר ווערן אז מענדעלע ראבער מענדעלע חזר האט נאך היינט אפאר גערלפרענדס אין סאטמאר? נאטינג איז רולד אוט, און וואס גיימער טוהן אז מ'עט געוואויר ווערן ר'האט אפאר בויפרענדס און ער איז נאך אין זאך משכב זכר, נאר ער צאלט גרויס געלט און מען געט זיי גוטע פאזישענס זיי זאלן מאכן א שווייג. אה אונז זעמער אין טעריבל שעיפ, האט ער אפגעברענגט די גרעסטע רבנים, וואו, יעצט האמער א פראבלעם מיט מענדעלע ראבער וואס ער איז געווען ידי אז ער איז געווען א נואף, ער האט זיינע אייגענע תלמידים אין בעט אריינגעקראכן אין אנטווערפן, איך האב עס געהערט פון פירסט הענד תלמידים, ער האט זיי אריינגעקראכן. און איך וויל ענק זאגן, איך וועל נישט זיין סורפרייזד אז דער שאפראנער רב איז דער זעלבער חזר, יא יא, דער שאפראנער רב, ווארום ווען נישט וואס איז ער געגאנגען אונטערשרייבן אויף מיר, און איך וועל נישט זיין סורפרייזד אז האדערס טאטע זילבער איז אויך דער זעלבער חזר, היינט טראסט איך שוין קיינעם נישט, שטעל דיר פאר ווי ס'האלט, ער הייסט שוין פון די בעסטע און פון די פיינסטע דיינים,, וויינבערגער. דאס איז דער פייער צדיק, כ'בין נאך נישט זיכער צו ער איז געווען דער וואס האט נעבעך אוועקגעהרגעט דעם דיענדזשעלאו, צו זיין ברודער, דער וואס איז א דיין אין סאלאקאן, אוי סאקאלאן, איר פארשטייט וואס דא גייט פאר? ס'איז ביטער דער מצב, דער מצב איז אזוי ביטער אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן, און אונז דארף מיר וויסן, בחורים טייערע, זיי האבן מיך געוואלט לייגן אין חרם, ווייל זיי האבן נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען זייער שייגעץ שטיק, און פרויען טייערע, עטס זאלטס וויסן, ווען עטס גייטס פרעגן א שאלה פון א רב מאך זיכער ער זעהט דיך נישט, ווייל אז ער ווארפט אן אויג איטס דזשאסט וואן לוק, דעטס אלל איט טאק, און נאכדעם וועט ער שוין פארן ווייטער, עט דיך שוין קאלן, עט דיך זאגן איך האב מיך טועה געווען, איך האב נישט געדענקט, לאז איבער דיין נאמבער, ענד יו וויל בי פינישד. גארנישט ארגער ווי דער איבראנער. דער איבראנער האט א היסטערי, א בעד היסטערי. ס'הייסט רבי אהרעלע בעלזער איז געווען א קדוש וטהור, האט ער ארויסגעווארפן זיין טאטן מיט זיין זיידן און ער האט אים געשיקט דא צו אונז. אונז שיקט מען אים גערן צוריק, אונז ברויך מיר אים נישט. דעם זיידן מילא האב איך נישט קיין אבדזשעקשאנס, אבער דער טאטע? הא! עניוועי, געווען א שוחט, נישט געווען א נואף. סא רבותי ווי העוו טו וואטש וואט וויער דואינג, אונז זעמיר אין סיריעס טראבל. יעצט זאל איך ענק זאגן נאך א זאך זייער וויכטיג, ס'איז צו מיר צוגעקומען איינער, ער איז א סקווערער, א מידל עידזש מענטש, ער איז צוגעקומען ער וויל מיט מיר רעדן, ער ווארט מיך אפ נאכן דאווענען, נאכן דאווענען האב איך א שיעור, איך זאג א שיעור א שעה צייט אויכעט, דארט ווי איך דאווען, עניוועי, ער האט אפגעווארט אלעס, ער האט זיך צוגעזעצט צום שיעור, ער האט געזען אז קיין עין הרע ברוך השם ס'איז דא וואס צו קויפן ביי דעם שיעור. נישט. עניוועי, למעשה זאגט ער מיר האט א בקשה צו מיר. די גאנצע אידישקייט און די צניעות וואס איז היינט דא אין סקווער בין איך דער טאטע דערפון. איך האב מיך געשלאגן, וועגן מיר האט מען ארויסגעווארפן דעם שמש דארטן און מ'האט ארויסגעווארפן דעם רב'נס רעכטע האנט, און מ'האט ארויסגעווארפן דעם איינעם בוקסבוים א מלמד מיט נאך א מלמד, מ'האט ארויסגעווארפן זיבן אכט מלמדים, מיך האט אפגעקאלט דער מנהל, איר ווילט קענט קען איך אייך ווייזן, מ'האמיר געטוישט אלע מלמדים פאר יונגעלייט, נישט יעצט, שוין א לאנגע צייט צוריק, א יאר צוריק, זאגט ער אונז האמיר יעדן געווארנט, דו וועסט טאטשן א קינד גייסטו אין דזשעיל, יעצט האמיר נישט קיין פראבלעם, זאגט ער, דו האסט אויפגעארבעט דאס גאנצע אידישקייט, דו האסט אבער איין פראבלעם פארוואס דער עולם קען נישט מקבל זיין דיך אלס א געהעריגן ווי מען זאגט מיינד, ווייל דו האלטסט אין איין זאגן אויפן רעבן ימח שמו וזכרו, ווייל דו רעדסט אזוי גראב אויף אים, און ער איז א רבי פון טויזענטער קינדער און מענטשן ווייסן אז ער איז אלוקינו ואלוקי אבותינו, ער האט גאר באשאפן די וועלט, מאכסט אים צו שטארק אוועק. זאגט ער, זי בעט מיך אין נאמען פון די הנהלה כדי ס'זאל האבן א השפעה ווייל די גאנצע שטאט הערט אויס, דעיר איז נאו דאוט דעט עווריבאדי איז ליסענינג, זאגט ער זאלסט אים אויפהערן צו רופן ימח שמו, ווייל ער אליינס איז שוין אן אלטער קראנקער מענטש און דריי פיר יאר צוריק האט זיך אים אנגעהויבן ער געגייט שוין צוריקצווועגס, און ממילא לאז אים שוין שטארבן אזוי ווי ס'איז. אבער איך האב אים מסביר געווען אז די. טאמער הערסטו מיך אויס שוין אפאר יאר האסטו מיך נאכנישט ארויס. מיך אינטערעסירט נישט צו ער פירט הונדערט מענטשן צו טויזנט מענטשן צו צען טויזנט קינדער. דער מענטש איז א בלוטיגער דארשטריגער רוצח. טאמער ס'שטערט אים די מינדעסטע זאך איז ער מסכים יענעם צו הרג'נען. דער שייגעץ האט געלאזט מ'זאל פארברענען א משפחה. און פון דעמאלטס האט ער אנגעהויבן צו ווערן אויסגעוועפט. גערעדט נאכדעם דאס האט אים בארירט, און איך זאל יעצט אים נישט רופן ימח שמו וזכרו? דער אמת איז איך ווייס טאקע נישט צו איך מעג אים רופן ימח שמו וזכרו, ווייל עמלק ווערט ברוגז, זאגט ער דו געסט אים דעם זעלבן טייטל פון מיר? איך בין דאך כאטש געווען די הו איז הו, איך בין געווען אן אייניקל פון אברהם און יצחק. דער רוצח דער איז מן השוק, אים האט מען געטוישט אין א שפיטאל ערגעץ, די מאמע האט אים געהאט, ער איז געווען א רויטער, זי האט אים נישט געוואלט האט מען אים געטוישט, סאו קום מיך נישט לערנען וואס איך זאל יא טוהן און פארבעסערן דעם מצב פאר סקווער, דאס האט עטץ אייביג געקענט טוהן, עטץ האטס געקענט מאכן א גאנצן סירקוס, און וועם האט עטץ געוואלט באגראבן האט עטץ באגראבן, וועם האט עטץ געזען עטץ קענטס נישט האט עטץ אנגעהויבן צו דרייען מיטן זעכל און פאס, און מיט מיר דריי נישט, איך טו נישט אנערקענען דעם מענטש, ער איז א רשע און ער איז א שייגעץ אויכעט, איך האב געהאלטן אינמיטן מאכן די מקווה, איך ווייס נישט וויאזוי מען האט עס גענדיגט, צו מען האט עס גענדיגט, איך ווייס נישט ווער ס'קען דארטן הלכות מעיין און מקווה. קיינער נישט, און ער האט מיך נאך געסטראשעט אז ער וועט מיך נישט לאזן פערטיגן טאמער איך גיי ארויס קעגן הערשי ברייער. ובכן לאמיך דיר זאגן עפעס, איך מוז נישט מאכן קיין מקווה'ס, ס'איז דא טויזענטער מענטשן וואס ווייסן אינגאנצן נישט וויאזוי מ'מאכט א מקווה, און זיי זענען אלע בן עולם הבא, און טאמער לאז איך אז מ'זאל שטיל זיין וועגן הערשי ברייער ווייל איך זאל קענען מאכן א מקווה, דאס הייסט. עסן אזוינע מאכערקעלעך, דעטס עקזעקטלי וואט איט איז, און איך האלט נישט ביי זיין שטיל. האט דער רבי געזאגט ס'העט זיך אייך נישט לוינען, ס'העט זיך אייך נישט לוינען, זאג איך אים איר ווייסט וויפיל איך פארדין צו מאכן דעם מקווה, איר ווייסט וויפיל געלט איך באקום, זאגט ער ניין, זאג איך אים די שפעזן צו קומען פון ניו יארק ארויס אויף ניו סקווער צאל איך מיר אויך אליינס ווייל ס'פאסט מיר פשוט נישט צו נעמען אזא קליינעם סכום געלט אזוי בין איך א שייכות אין א גרויסע מקווה, סאו מיר העט איר איינרעדן ס'העט זיך יא לוינען, נישט לוינען, ס'נאן יור ביזנעס, ס'העט זיך דיר יא לוינען צו נישט. זאג דו רויטער שייגעץ דיר לוינט זיך אז האסט אומגעברענגט אזויפיל אידישע קינדער? דו ווייסט וואס גייט יעצט זיין פסח פארטס אראפ אויף פלארידע עטס עט זעהן אין יעדע שטאט ווי ס'איז דא אידן איז דא מעקדאנעלדס טרייפענע און אלע סקווערע אפגעגאלטע זיצן דארטן און זיי זיצן נישט אליינס זיי זיצן הוא וביתו ער מיט א שיקסע מיט א מיידל פון סקווער וואס איז אויך אפגעפארן דריי מיר נישט קיין קאפ הייב נישט אן יעצט די זאכן. נאכדעם ויפתח ה' את פי האתון האט ער געזאגט מען דארף פאר זיי מורא האבן ווייל זיי האבן כח זיי קענען שיסן, זאג איך דאס איז קלאר, דאס האב איך געזען אז זיי קענען שיסן, זיי האבן שיעור געהארגעט ראטענבערג, אבער וועגן דעם גיי איך עס נישט אפשטעלן, נאר איין זאך בעט איך אייך זאלסט מער קיינמאל דא נישט אריינקומען, ווייל אלעס איז דא אויף ווידיאו, און אז דו האסט מיך געסטראשעט קען איך דיך יעצט, שוין יעצט איינזעצן, איך זוך עס נאר נישט צו טון ווייל איך ווייס דאך אז דו ביסט א. פערדל אויף א טשעס בארד, אויף א שאך שפיל, דעטס אלל יו אר, מען האט דיר געהייסן ביסטו געקומען, דיטיטיטי ריטיטיטי, ווייסט נאכנישט ווער ס'האט געהייסן, כ'האלט אז דער רבי איז אויסגעוועפט און פארקאלעכט עניוועי, און איך האלט נאך א זאך האב אים געזאגט, אויב דו ווילסט טוהן א גוטע זאך, דוד'ל האט אן אייניקל וואס איז מעגן דעם לעדזשער'ס אן אייניקל פון לאנדאן. פאר גארנישט, ווייל אין סקווער איז דא א קפידה מ'טאר זיך נישט גט'ן, דעם זעלבן משוגעת האט געהאט מאטעלע און דערפאר האט ער באצאלט, ווייל זיין זון סרול'ן א קראנקע פרוי און מ'טאר זיך נישט גט'ן און די הויז איז פארט אויף רעדער, איינער האט מיך אפגעקאלט אז ער האט איין וואוילן זון וואס ער איז אין באבוב עפעס אין כולל, לאמיר זעהן אפשר איז דאס דער וויזשניצער רבי דער צוקונפטעדיגער, דער וויזשניצער רבי זאגט ער וויל זייער שטארק פארן אויף ארץ ישראל ער האט צוויי ברית'ן פון אייניקלעך אבער ער מיינט ער וועט בלייבן ביים וועלן. סרול לאט דיך נישט פארן, וויזשניצער רבי, ער האט מורא דו וועסט טרעפן דארט א שידוך און ס'וועט אויסזעהן דיין שטוב אזוי ווי ר' מוישל'ס שטוב, ס'וועט קומען אריין א נייע פרוי אין שטוב און זי וועט איבערמאכן די גאנצע שטוב, סרול גייט דיר בינדן, ער האט דיר שוין צוגעבינדן פינף זעקס יאר, ער לאט נישט צוגיין קיינעם ווער ס'וויל זאגן שלעכטס אויף אים, און ער גייט זיין דער צוקונפטעדיגער זיצער אויף דיין זיץ. יעצט למעשה אויף דער עלטער פארט דער רבי ארום מיט א כסא גלגלים, ס'איז אזא רבישע שטיל מיט רעדלעך, כ'האב געוואלט פרעגן צו סרול גייט זיך ארויף זעצן גראד אויף דעם אויכעט, צו קודם וועט ער מוזן אלט ווערן און זיצן אויף א געהעריגע שטיל. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. איינער האט ארום געשטעלט אין מאנסי צעטלעך הו וויל קיפ ען איי אן יור טשילדרען דיס פורים, ס'דא א פיקטשער ווי משה טורנער זיצט דארטן ביים ציון פון כ'ווייס נישט כ'מיין דעם רימניצער רעבן, און ס'שטייט גראד אז מען זעהט אים זאל מען קאלן די פאליס, באט וואס האסטו פון קאלן די פאליס? ער דרייט זיך און ער ווייעלעיט זיין פראבעישן און מען טוט אים גארנישט, יעצט איך וויל דער עולם זאל וויסן ווי קאראפטעד די רבנים זענען, הערטס אויס נאך א שטיקל פון די מעשה. ס'דא דער גרעסטער באוואוסטער חזר אין מאנסי הייסט ער מענדי גרינוואלד ער האט געוואוינט מיט צוויי שוועסטער אין סקווער ער האט שוין געטוהן כל דבר אסור יעצט ס'איז געווען דער סעמיועל טרעס דער איז געווען דער קאונסילמאן און דער גרויסער מגיד שיעור שלעזינגער דער וואס זאגט שיינע תורות דער שלעזינגער האט געבעטן דעם סעמיועל טרעס דעם קאונסילמאן ער זאל פארשאפן א דזשאב פאר פאר משה טורנער און ער זאגט אים צו גרויסע זאכן און ער האט אים געגעבן גרויסע ברכות פאר דעם אבי ער זאל נישט גיין זיצן משה טורנער זאל נישט דארפן גיין זיצן שפעטער האט מען דעם סעמיועל טרעס געכאפט מיט אלע מיני פראוד כ'האב ענק שוין געזאגט אויף פריעריגע האטליינס ס'איז געווען לעבעדיג מיט אים און ס'איז נאך יעצט אויך לעבעדיג. איז במילא קענט עטץ ענק שוין פארשטעלן ווער ס'ארבעט אז די חזירים זאלן קענען גיין אין די גאס, דער גרויסער מגיד שיעור שלעזינגער מיט די גרויסע תורות זיינע, און אויכעט סעמיועל טרעס, וואוילע מענטשן, דער סעמיועל טרעס איז א זון פון מייקל טרעס וואס אויף אים האט מען געשריבן אז ער איז געווען א קריזמעטיק פערסאן אבער ער איז געווען א פילטי חזיר, ער האט געארבעט פאר די ועד הצלה, נו פארשטייט עטץ שוין פארוואס די אידן זענען אויסגעבלוטיגט אין יוראפ, ווייל אז דער חזר איז געווען ביזי מיט טאטשן יונגלעך, און אפשר מיידלעך אויכעט, האט ער דאך נישט געטון זיין דזשאב בנאמנות. און דאס וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין, דו האסט גארנישט פון קאלן די פאליס, ביז לאנג עטס וועטס נישט אויסלערנען די קינדער אז ס'זאל זיין סעיף, און מ'וועט נישט צושפארן דעם בית החיים ביינאכט אז דער חזר זאל נישט קענען זיצן דארטן אין די אוהלים, און ער זיצט דארטן ביי משה ניו יארקער, ביז דעמאלטס עט עטס נישט זיין סעיף. סאו יעצט לאך איך פון ענק, די דזשאוק איז אן יו. ווייל איך לאך שוין פון ענק, ווייל ווען איך האב ענק געבעטן מען זאל טוהן, זענט עטץ געווען חכמים. משה טורנער מוז גיין אין די גאס. פיין, האטס אים אין די גאס. ענדזשויטס אים. כ'האב ארויפגעלייגט די וואך זייער א שיינעם פילעם פון א פרוי וואס איז א בעלת תשובה, זי איז דורך געגאנגען די צבא און זי האט אלץ געקוקט אויף מאה שערים, זי האט געוואלט זיין א פרומען ווייבל, זי האט ליב געהאט די ווייסע טיכעלעך מיט אלעם האט זי דעסיידעט זי גייט חתונה האבן אידיש, זי האט חתונה געהאט מיט א ברסלב'ער חסיד, און דער ברסלב'ער חסיד און די קינדער האבן אנגעהויבן צו ווערן פיר און פינף יאר האט די עלטסטע טאכטער אנגעהויבן צו דערציילן אז דער טאטע ציט איר אראפ די פענטיס, דער טאטע קישט זי דארט אונטן און קישט זי אין מויל און נאכדעם שטופט ער עפעס אריין, ס'איז געווארן געפערליך, די ערשטע זאך וואס טוט אזא פרוי, זי איז געווארן קאלט און פארגליווערט און זי איז געלאפן צו א רב פון מאה שערים און זי האט געזאגט. פארן רב אז איך קען עס נישט מער צוקוקן, די מיידלעך פארציילן מיר וואס דער מאן טוט, האט זי געזאגט, זאגט איר דער רב, דו ביסט די שיקסע, איטס יור פאולט, וועסט אים געבן מער ליבע און מער ליגן מיט אים אין בעט, וועט ער נישט טאטשן די קינדער, דער רב פארשטייט נישט, דאס איז צוויי אנדערע תאוות, דאס האט ער אומזינסט, דאס איז תאוות היתר, און יענץ איז אסאך באטאמטער ווייל ס'איז מים גנובים ימתקו. בקיצור נאכדעם איז זי געגאנגען צו א רב א ברסלב'ער וואס ער הייסט יונה לעבעל, און יונה לעבעל האט איר געזאגט הער אויס אז דו וועסט מאכן א גרויסן פאס וועסט גיין צו די פאליס וועט זיך דער מאן נעמען דאס לעבן וועסטו נישט האבן קיין מאן אויך נישט. בקיצור זי האט געזען אז ס'טויג נישט ווייל קיינער העלפט איר נישט איז זי געגאנגען צו ניסים אליהו דאס איז שוין איינער פון די גרויסע רבנים דארטן און מ'האט געהאלטן עה זי האט געהאלטן א א הידן קעמערע, און די רב זאגט איר זאלסט וויסן מען גייט צו אן עורך דין מאכן הסכמים א' ב' ג' ד', און טאמער ער וועט נישט האלטן וועסטו אים דעמאלטס ארויסווארפן פון שטוב. נו זאגט זי פארן רב כ'וויל דיך פרעגן, אנדערע רבנים זאגן אז ס'איז מיין שולד איך געב עהם נישט גענוג, איז דאס אמת אז דאס האט צו טון מיט מיר, איך בין שולדיג אין די גאנצע זאך? זאגט ער איר, יא, דו ביסט שולדיג, זאגט ער, ווען א מענטש קריגט נישט גענוג צו עסן אינדערהיים, גייט ער אין א מסעדה צוצועסן אביסל. קיצער, זי איז אויך געגאנגען צום חזיר לעזער בערלאנד, שטעל דיך פאר צו וועם זי איז געגאנגען, נאך דעמאלטס פאר מען האט געוואוסט ווער ער איז. בקיצור, ער האט געזאגט גראד מען זאל רופן די מאן, און ער האט געזאגט פארן מאן, שווער מיר, מאך א נדר אז דו וועסט קיינמאל מער נישט טאטשן דיינע טעכטער. די טיפש בערלאנד, אונז זעמיר מושבע ועומד פון הר סיני אז אונז טאר מען נישט טאטשן קיין עריות. און דו האסט יא געטאטשט, סאו פארוואס זאל יענער זיין פרומער פון דיר? און זי באקלאגט זיך אז זי קען אנדערע חבר'טעס אויכעט אין מאה שערים, ס'איז א שרעק וואס דארט גייט פאר, קינדער ליידן מורא'דיג, און די רבנים זאגן דער מאן מ'זאל מיט אים נישט גארנישט טון, די פרוי זאל מאכן א שווייג, זאל זיך האלטן דאס מויל, און זאל ברענגען נאך קינדער אויף די וועלט, א כדי מ'זאל האבן וועם צו מאלעסטן דער מאן מיט אלעם. סאו בקיצור, כ'האב עס יעצט ארויפגעלייגט. איך וויל אז דער עולם זאל עס וואטשן, ס'איז אביסל געטוישט די פרוי'ס קול מען זאל נישט דערקענען, אבער מען האט עס אויסגעטייפט, מען קען עס ליינען, יעדער וועט עס קענען פארשטיין, כ'מיין ווער ס'קען אביסל חומש, כ'מיין מ'דארף נישט זיין קיין גרויסער מר בר רב אשי אין היברו, מען דארף נישט זיין קיין ראקעט סייענטיסט אין פארשטיין היברו, און איך זאג יעדן איינעם נעמטס ענק א נעפקין און הייבטס אן צו ווישן די טרערן, ווייל איין זאך בעט איך ענק. מיינטס נישט אז דאס איז נאר אין מאה שערים, ס'איז אין ווילימסבורג אויכעט, ס'איז ביי די דיינים אין שטוב אויכעט, און יעדע פרוי איז מחיוב נאכצוקוקן איר מאן, דאונט טראסט אים, גלייב אים גארנישט, און הייב אן צו פרעגן דיינע קינדערלעך, איינער באדערט דיך? טאטי פאטשקעט דיך? זאלסט מאכן זיכער אז ווען דו פרעגסט דיינע קינדער זאל ביי דיר זיין פיפטי פיפטי אז דער מאן פאטשקעט די קינדער, בפרט נאך טאמער גייט ער מיט א לאנגע בארד, און טאמער איז ער א משבת לשבת איד, און טאמער פירט ער זיך זייער בקדושה וטהרה זאלסטו וויסן ער איז א נואף פון די זייט, ער האט בחורים אין די זייט אין די מקווה, און ער האט פרויען און מיידלעך און ער האט זיינע אייגענע טעכטער, ס'איז א שאנדע אז מ'דארף אזוי רעדן מיט כלל ישראל אבער ליידער ס'איז געקומען צו דעם מצב, און דאס איז די שפראך וואס אונז גייען מיר רעדן. יעצט איצעלע פימפ זיי טוהן מסדר זיין נאך א חרם מיט נאך א שארפערע לשונות, און דעמאלטס אפשר וועסטו ערגעץ אנקומען. כ'וויל נאכאמאל זאגן, די רבנים זענען ימח שמם וזכרם, נישט נאר דער סקווערער, נאר אלע רבנים וואס זיי געבן א יד לפשע. יעצט איז דא נאך א וויכטיגע זאך וואס איך וויל רעדן, איך האב ענק געזאגט אז ס'איז דא אין גער און אין אנדערע פלעצער ווי מ'געט פאר בחורים עס זאל נישט ווערן קיין קישוי אבר, כ'האב שוין גערעדט דערפון די וואך אויכעט, ס'איז יעצט ארויסגעקומען אז די, ס'איז געווען א גרויסע מיטינג פון אלע ראשי ישיבות, און דער ראש המדברים געווען ראש ישיבה פון סלאבאדקע, זאגט ער ס'איז נישט דא קיין שום היתר מ'זאל געבן בחורים כדורים אן א דעם וואס די עלטערן זאלן וויסן, און אן א דעם וואס א דאקטער. זאל וויסן, דער דאקטער קען געבן איין פיל און ער גיבט אן אנדערע פיל און ס'קלעשט. ס'איז געווארן א נייע מעשה, רבנים זענען געווארן דאקטוירים. וואס איך האלט איז, דארף מען ברענגען וואדקע און אנשיכורן אלע בחורים יעדן אינדערפרי, און זאלן אנפאפן א גאנצן טאג, ממילא ביינאכט וועלן זיי אהיימגיין שלאפן, וועלן זיי האבן די בעסטע ישיבה אז זיי טויגן נישט צו חינוך גיי ארויס פון דארט. און מען דארף נישט נעמען איינעם וואס ער קען יעדן רבי חיים און יעדן רבי שמעון שקאפ מיט טראפ, מען דארף קענען איינעם וואס ער קען זיך אראפלאזן צו א בחור, ער קען אויפהייבן א בחור, און אז מען ברויך שיקן א בחור צו א דאקטער זאל ער אים שיקן, און מען דארף האבן א ראש ישיבה וואס ער קען שפילן באל אויכעט, איך איך געדענק די ס'איז געווען דער רב פינקל וואס איז געווען די ראש ישיבה פון מיר, געהאט אונטער זיך א צוויי טויזנט בחורים, ער איז געווען ארידזשינעלי פון טשיקאגא, כ'האב געזען א באשרייבונג אויף אים אז ער פלעגט שפילן מיט די בחורים בעיסבאל, ער האט געקענט מאכן א האום ראן. הערטס אויף רבותי מיט די משוגענע זאכן, ווערטס נארמאל, וועט עטץ האבן א נארמאלן צוקונפט, א נארמאלן דור. דא לייג איך יעצט ארויף די דרשה וואס איז געזאגט געווארן אין סיטי האל אין פראנט פון מעיאר דיבלאזיאו, ס'איז געזאגט געווארן דורך יונתן פעלאקי, און אינטערעסאנט ווי דער מעיאר האט עס אויסגעהערט און ער האט אים נאכדעם געזאגט שכוח, ער האט אים באדאנקט.

פיעפל העוו א דיזייער טו בורגעלי דעי אלסאו שוד בי דיפענדעד ביי דיס לאו. נאו איי וואנט טו ספיק טו מיי דזשואיש בראדערס אין אידיש א פיו ווארדס. טייערע אידן האט רחמנות געט א קוק וואס אונזערע אידישע ארגאניזאציעס טוען די זעלבע זאך וואס די אמאליגן יודענראט האט געטון נאך אסאך ערגער. וואס די ציונים האבן אמאל געטון, זיי האבן אונז איבערגעגעבן פאר די דייטשע, ימח שמם אין די הענט. אונזערע אידישע ארגענעזעישאנס טוען די זעלבע זאך. היינט האט מען אריינגעגעבן א געזעץ וואס דעיוויד גרינפעלד, די קאנסילמאן פון בארא פארק האט געוואוט כסדר אז מען דארף ארייננעמען אין די ארבעט די מינע מענטשן. מ'דארף ארייננעמען אין הייזער אפילו אין פרייוועט הייזער מענטשן, און די ביל וואס מ'האט היינט געמאכט איז אלץ אראפגענומען אפילו ווען דער עד קאטש האט געמאכט עפעס א ביל איז געוועזן געוויסע נקודות וואס ער האט פארבאטן רעלידזשעס מיט הערענעין, היינט האט מען אראפגענומען נאך אפאר שלעסער און נאך אפאר גדרים אז עס זאל גיין נאך ווייטער און נאך ווייטער מיט דעם גאנצן זאך וואס אונז וואוט מיר פאר זיי, איז אונז געב מיר איבער דעם חינוך פאר זיי, צו דאס איז די פאבליק סקול און קעי דזשעי, צו דאס איז יו פי קעי, צו דאס איז פרי קעי, די אלע זאכן געב מיר איבער דעם חינוך פאר די פעדערל גאווערמענט, אזוי ווי די ארנטליכע גוים האלטן אין איין שרייען און זיך בעטן אז דער חינוך גייט אריבער צו זיי, די עלטערן ווילן נישט האבן קיין שום דיין חינוך און קיינער וויל נישט האבן קיין שום דעה אין חינוך. טייערע אידן, האט רחמנות, וואוט נישט פאר די קאנדידאטן. ווייסט ווי איר שטייט, איר זאלט וויסן ווי איר שטייט און וואס איר טוט.
שוין, יעצט וויל איך ענק שוין לאזן, האטס מיר אלע א לעכטיגן א פרייליכן שבת.